א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תצא, איך האב שוין געמאכט א שיעור די וואך מיטן אייבערשטנ'ס הילף אבער מען מוז צולייגן אן עמערדזשענסי וואס ס'קומט אריין, ס'קומט אייביג אריין עמערדזשענסיס, קודם האב איך ענק געזאגט, עטס געדענקט איך האב ענק מסביר געווען אז ליצמאן. איז פון די אגודת ישראל און די גאווערמענט האט אים געוו זיי האבן געדארפט האבן א קאאלישן מיט די פרומע האבן זיי אים איבערגעגעבן אז ער קען פירן די גאנצע העלט מיניסטרי אין ארץ ישראל און נאכדעם האבן זיי זיך קאנעקטעד דא מיט ליאו פרידמאן און מיט גיין אנפלאנצן דראגס ליגעל. אונז האמיר געפייט דעמאלטס מיט די גאווערמענט אין ארץ ישראל, האמיר געהאט אונזערע מענטשן דארט, און האמיר געטענה'ט אז ליצמאן קען עס נישט פירן, ווייל ס'וועט אויסזען פונקט אזוי ווי ס'זעט דא אויס מיט יענקי מאיר, און מיט די שומרים, און מיט די הצלה, אז מ'וועט נעמען יעדן רעיפ און מ'וועט עס באהאלטן. עניוועי, איט טעיקס טיים, באט די מעסעדזש גאט אן. קודם ליאו פרידמאן האט שוין נישט באקומען פון זיין בעסטן פרענד פונעם גאווערנער, דעם פערמישן, מען האט עס געגעבן פאר א גוישע קאמפעני, ער וויל דיעלן מיט גוים, ער נוצט אונז נאר אזוי ווי א פראסטיטוט, א האוער, ווען ער ברויך האבן אונזערע וואוטס אז מען זאל אים געבן דארטן די קאסינאוס, נוצט ער אהרן מיט זיין מלייבן, אבער נאכדעם לאכט ער פון ענק, ווען ער האט געדארפט לויפן און ער האט געוואלט געווינען האט ער צוגעזאגט אז ער גייט געבן דעם סקווער בלאק בילדינג, אהרן זיין מלייב, ער האט נאכנישט געוויסט פאר וועם ער וויל עס געבן, עניוועי, יא, זיי זעהן שוין. אז די אידן זענען נישט, מען קען מיט זיי קיין געשעפט נישט מאכן, נעבעך ס'איז א ביטער אומגליק, עניוועי מדינת ישראל האט באשטעטיגט די וואך אז זיי לאזן נישט אז ליצמאן זאל פירן די גאנצע העלט מיניסטרי, זיי טענה'ן ס'איז איליגעל, אה ער ברויך עס שוין נישט יעצט עניוועי ווייל צו וואקסן די דראגס, די ליגעל דראגס סופאוזינגלי, איז שוין דורכגעפאלן פאר די אידן עניוועי סא איטס נאו ביג דיעל, באט זיי גייען זיך אויסלערנען, אונז גיימיר פייטן. ביז מיר האבן א רייטשעסנעס און א קלין קאמיוניטי. עניוועי. טאמער איז דאס נאכנישט גענוג איז די וואך געשען נאך א גוטע זאך וואס איז ממש ס'איז מיינד באגלינג די גאנצע וועלט איז אויף דערמיט די גאנצע וועלט כ'האב ענק געזאגט מ'ארבעט אויף אלע פראנטן איך ווייס ווער ס'האט געארבעט אין דעם מ'זאל ארום גיין צו רבנים ווייל מ'הייבט אן איך אליינס לויף ארום זאגן דרשות האב איך עלף סיגניטשערס פון רבנים, אין איינס שטייט אז נאר טאמער ס'איז דא א רגליים לדבר פון ר' אלישיב, ס'איז דא נאך איינס וואס ס'שטייט נישט, בקיצור ס'הייבט זיך אן א גאנצע מעשה, מ'גייט דן זיין אזוי מ'וועט מאכן א ספר אביעזרי אזוי ווי דער שך האט געמאכט אויפן רמב ם וועט מען מאכן אויף די בריוו, עניוועי יעצט איז ארויסגעקומען זייער א קורצער בריוו אויף ענגליש.

העז ע רעלידזשעס אבליגעישאן טו פראמפטלי נאוטיפיי די סעקולער לאו ענפארסמענט אוו דעט אינפארמעישאן. דאס מיינט ווען איינער ווייסט פון די ערשטע האנט אדער ער האט א ריזענעבל בעיס צו גלייבן איז מחיוב צו גיין צו די גויאישע לאו ענפארסמענט.

אדער אפילו געענדעט מיינט אז מ'הארגעט זיך טאמער מ'קומט נישט ארויס מיט די טשיילד ריפארט. עז ווי אר טו אפן טרעדזשיקלי רימיינדעד, די תורה'ס סטעיטמענט אין לוויטיקוס, דאס איז אין דברים טשעפטער ניינטין און פסוק סיקסטין, דו נאט סטענד ביי ווייל יור בראדער'ס בלאד, איז שעד, אל תעמוד על דם רעך, איז זאגן זיי דא, איז ער מסביר דא, אז אונז זעמיר דאס צופיל מאל אז דאס געשעהט ליידער, איז דערפאר אבליגעיטס עווערי מעמבער אוו די קאמיוניטי טו דו אלל אין וואנס פאוער טו פריווענט הארם טו אדערס, דארף מען זעהן אין יעדע קאמיוניטי אז מען זאל מונע זיין,

ווער ס'האט אינדיווידזשועל נאלידזש אבער ריזענעבל קאוס הייסט עפעס האט ער געזעהן ער איז ארויס פון מיט א קינד און פון דעם איין טוילעט ער איז געגאנגען אין מקווה האט זיך צו דעם אריינגעשטופט זייער נאנט עטס ווייסט שוין וואס דאס הייסט ריזענעבל קאוס איז אויב ס'איז דא א ריזענעבל קאוס פאר ע סוספישען אוו טשיילד אביוז. העז עי תורה אבליגעישאן, ער איז מחיוב על פי תורה טו פראמטלי נאוטיפיי די פראפער סיוויל אטאריטיס, נישט קיין רבנים, גראד צו די סיוויל אטאריטיס. יעצט גיין און אויסרעכענען אלע הונדערט נעמען, הונדערט און זיבן נעמען, איז זייער שווער, אבער ס'איז פון די גרעסטע גדולים און די גרעסטע פוסקים פון אמעריקע. איך וויל ענק זאגן אז טאמער. א מענטש מעג דאך אמאל טוהן אן עבירה אויכעט, ער דארף דאך האבן אויף וואס תשובה צו טוהן, איז בעטס פון איינעם וואס ס'האט די טמא'נע כלי, און גייטס ארויף דערויף, איך האף עס ארויף צו פאוסטן אויף מיין בלאג, און איר זאלט וויסן רבותי, דאס איז א מורא'דיגע פאזעטיוו מאוומענט פארווארט, פארוואס? כ'וועל ענק זאגן זייער פשוט פארוואס, ווייל אז אונז האבן מיר זיך נאך געדארפט מיט די רבנים ארום צו רייסן, זעמיר אונז געווען אויף גרויסע צרות. מ'האמיר זיך שוין גענוג מיט זיי ארומגעריסן, און אזוי ווי כ'האב אמאל מסביר געווען, בשעת ווען מ'האט מיך געלייגט אין חרם איז געווען א שטיקל פראבלעם, ווען די חזירים האלטן זיך רואיג זעקס חדשים וואלט איך געווען טאקע אין חרם, וואלט געבליבן אין חרם, ווייל ס'וואלט גארנישט ארויסגעקומען. האבן דאך די חזירים נישט געקענט זיך האלטן די ערוה ביי זיך און די הענט ביי זיך און ממילא איז ארויסגעקומען צענליגע קעיסעס און סאיז ארויסגעקומען אז מהאט זיך נעבעך געהארגעט מהאט זיך גענומען דאס לעבן צי כדומה ממילא איז געקומען צו א פוינט אז מקען נישט מער ווי מזאגט ולא יכלה הצפינו עוד מקען עס נישט מער באהאלטן און די רבנים האבן אנגעהויבן צו זעהן אז די מצב איז איום ונורא סאיז שרעקליך. עס איז גענוג אז מען דארף זיך שלאגן מיט די חזירים, עס איז גענוג מען דארף זיך שלאגן מיטן די-עי, וואס ביי די וועי, אונז האמיר אויף אים אויך א וועג וויאזוי, אונז גיימיר אים ווי מען זאגט ענק מאכן אלע די עי'ס, סיי אים, סיי זאגאר אין מאנסי, און אין מאנרא דארט די פאבליק סעיפטי, אלעס, אונז האמיר, פייל מיר כסדר פיילס די גאנצע צייט, איז דאס יעדע זאך דויערט צייט. ס'האט געדויערט באלד צוויי יאר מען זאל נעמען צאם די אלע חתימות, אבער די לעצטע פאר חדשים זענען געקומען אלע, ווייל פון אנפאנג האט דער עולם נאך נישט געוואוסט אם ה' אלוקים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו, מיט וועמען זאל מען דען דא טאנצן מיט נחום ראזענבערג צו מיט אגודת ישראל? ס'דא אפילו איין רב וואס ער איז איינע פון די גרויסע פוסקים פון אגודת ישראל, וואס ער האט דער ערשטער אונטערגעשריבן דערויף, און דאס איז אדער ווייל אגודה וויל צוריקדרייען דאס רעדל ווייל זיי זעען אז זיי פארן נישט גוט, זיי האבן געמיינט זיי וועלן גוט פארן ממילא קען מען מאכן א שוואך, אדער איז עס פשוט ווייל די רבנים האבן אנגעהויבן צו זעען קודם כל אז זיי טוען ראנג, און צווייטנס אונז האמיר רבנים אויך, זאלסט נישט מיינען, די רבנים האבן זיך זייער חורבן ווייל אונז געבן מיר ארויס זייערע נעמען אויך פאר די גאווערמענט אז זיי האבן נישט געלאזט.

לאס אנדזשעלעס. ער האט שוין געזאגט אסאך שיינע דרשות פרא פאר אונז, ס'איז זייער שיין. און אזוי גייט עס אן, ווי מען זאגט, ענד די וואר גאוס אן ענד אן ענד אן. ברוך השם, ס'איז אזא מעידזשער ברעיקטרו, יו דאונט העוו די סלייטעסט קלו וואט דיס מינס. אונז האמיר זיך געדארפט שלאגן און באגראבן אסאך קינדער נעבעך, יונגלעך און מיידלעך, און זיך שלאגן מיט די רבנים? מילא מיטן די-עי פארשטיי איך, אבער מיט די רבנים? ביסט דאך א איד גלייך ווי אונז, איז דאך דיינס א קינד גלייך ווי אונזערס. דער וואס מען האט מאלעסטעד. עניוועי, ברוך השם, איטס איז ממש איטס מעידזשער ברעיקינג נוז און אונז זעמער זייער פראוד אויף די אלע וואס האבן קאנטריביוטעד צייט מיט געלט מיט עפערט מיט ענערדזשי און אונז גיימיר ענק זאגן עטס ווייסט, סאטמאר האט קיינמאל נישט געווען דער ערשטע ראנער, זיי האבן קיינמאל נישט געהאט די ערשטע טעלעוויזשען, זיי האבן קיינמאל נישט געהאט די ערשטע אייפאון, זיי האבן זיך אלץ געהאלטן הייליגער, האלט זיך נאך אביסל הייליג ווייל ס'ברעכט שוין אריין, ס'איז די היימישע רבנים, רב עלבוים וואס מ'נוצט אים צו זאגן ביי אונז דרשות איבעראל, ער האט אויך אונטערגעשריבן, יא, ס'איז נישט, ס'איז נישט די וואס עטס זאגטס די וואס זייערע ווייבער גייען נישט אין מקווה'ס, ניין ניין ניין זייערע ווייבער גייען פונקט אזא מקווה ווי אונזערע ווייבער. יעצט האב איך ארויסגעשריבן א בריוו פאר די אלע רבנים, כ'האב נאך געוואלט וויסן צו כ'קען קומען צו זיי דאווענען, גראדע ר' אלחנן טויבער כ'בין דארט געווען צוויי יאר צוריק האט ער נישט נאר מיך געלאזט דאווענען האט מיך געלאזט פאררעכטן זיין מקווה, דאס איז באקוקן און פאררעכטן אביסל, אבער די שאלה איז צו די אלע אנדערע רבנים וואלטן מיך געלאזט דאווענען, ווייל די גאנצע חרם בעיסיקלי איז דאך נאר ארויפגעלייגט וועגן דעם. ווייל די רבנים האבן נישט געוואלט אונטערשרייבן און זיי האבן געוואלט ס'זאל אנהאלטן זנות. חזקי טייטלבוים געוואלט שטופן אין א שוועגערן און נאכדעם זאגן ער איז סארי עפעס די פייזער האט נישט געארבעט. ער איז אזוי ווי יחיאל בראנער. יחיאל בראנער קומט אויך צום דזשאדזש זאגן אנטשולדיגט די פיל ארבעט נישט איז געמאכט ביי פייזער און סו פייזער. איז מיר בייגעפאלן א זאך אזוי ווי ס'איז דאך פאר ראש השנה דארף מען דאך נעמען ערנסטע שריט אפשר זאל מען נישט סוען פייזער אפשר זאל מען לייגן פייזער אין חרם. אפשר אלע מעדיצינען וואס זיי מאכן זאלן זיין אין חרם? פארשטייסט? חזקי טייטלבוים האט א פראבלעם אז ער וויל האבן א שוועגער און זאל נחום ראזענבערג נישט האבן וואו צו דאווענען. סאו די אלע רבנים האב איך יעצט געשריבן א בריוו כ'האב זיי געזאגט איך בין אין חרם פשוט ווייל איך האב געזאגט די זעלבע וואס עטס זאגטס יעצט איך בין געווען דער וואס איז געווען ביי רב אלישיב אויף דעם האט מען מיך געלייגט אין חרם. סאו האב איך געוואלט וויסן צו די אַכט און דרײַסיק שקצים רבנים'ס חרם איז עפעס ווערט צו נישט. זיי זאגן זלמן לייב פיליפ האט געטון א איראנישע זאך ער האט מספיד געווען הרב הגאון רבי אריה לייביש טייטלבוים דיין און מורה צדק בקהל ייטב לב וויליאמסבורג האט ער מספיד געווען אינעם גרויסן בית מדרש אין סאטמאר ביי די ארון און ער האט געזאגט א הספד אויף כ'פארשטיי נישט וואס איז געווען די גרויסע איראנישע זאך, קודם איז ער דאך דיין סעקס פריק נאך פון סענדס סטריט, כ'ווייס נאר נישט צו דו ביסט געווען דער רובע ער דער נרבע צו פארקערט, אבער עטס זענטס געווען סעקס פריקס חברים ווי מ'האט עס גערופן אין נייטרא, געי חברה האט מען גערופן חברים, נאכדעם זענטס עטס געווארן שוואגערס אויכעט. סאו וואס איז די גרויסע זאך אז דו האסט מספיד געווען? און חוץ דעם, קען זיין דו האסט גארנישט מספיד געווען, קען זיין דו האסט אים געוואלט זאגן מען זאגט אפ אלע חברותא זאל ער דיך נישט קומען אויפפיקן. ס'איז דא איינער האס אין טאהש וואס ער האט א זון וואס ער איז אוועק, ער האט איבערגעלאזט מסתם צען צו צוועלף קינדער, ער איז אוועק זייער זייער שנעל און זייער יונג, ער איז געווען א חברותא מיט ר' לייביש'ן, יארן לאנג, און אזוי ווי ער איז אוועק, יעצט איז ער געקומען נעמען רב לייביש'ן ווייל ער דארף האבן די חברותא ווייטער. עס קען זיין אז זלמן לייב פיליפס האט מורא געהאט אז רב לייביש זאל קומען אים זאגן קום אהער צו דעם טויער אויף יענע וועלט, וואס האסטו געטון מיט מיר, וועגן דעם האב איך געמוזט שטארבן מיט די עשירי כריתות, וואס דו, האו יו געט אוט אוו דיס. איז ער אים געקומען מספיד זיין צו זאגן הער אויס איך זאג דיר אפ אלע חברותא. זיץ אין הימל און לאז מיך לעבן. א גאנצע גליק אז ער איז אים געקומען מספיד זיין. הא! וואט א דזשאוק. עניוועיס, צוריקקומען צו אונז. פרעג איך יעצט די אלע רבנים מיט א בריוו. אזוי ווי מיך האט מען דאך געלייגט אין חרם ווייל כ'האב געזאגט וואס די רבנים טוען און וואס יעדער טוט דא אלע מיני מניוולת האט מען דאך מיך געלייגט אין חרם יעצט אז די רבנים שטייען שוין צו און זיי פארשטייען שוין וואס דא איז פארגעגאנגען איז וואס איז מיט מיר? מעג איך קומען אין ענקערע שולן דאווענען צו טאר איך ווייטער נישט קומען? און טאמער ס'עט קומען א קינד און ער עט גיין צו די פאליס, א טאטע מיט א קינד עט גיין צו די פאליס, עט עטס אים ארויסווארפן פון ענקער שול צו נישט? צו דאס איז סתם געזאגט אבי אונטערגעשריבן? און נאכדעם דארף מען וויסן וועלכע רבנים האבן אמת'דיג אונטערגעשריבן און וועלכע האבן נישט אונטערגעשריבן. כ'האב געהערט זאגן פון א מקור ראשון אז טאהשער רבי האט קיינמאל נישט אונטערגעשריבן אויפן בעלזער רב. איז מען אים געקומען זאגן דעמאלט זאל ער אונטערשרייבן אז עס איז א פאלשע חתימה האט ער געזאגט איך האב מיך אויסגעהיט מיינע הענט נישט אריינצולייגן אין די בלוט פון דעם פאליטיק פון דעם עמלק. וועל איך יעצט גיין ארויסגעבן א בריוו איך גיי נישט אז יענער האט עס געטוהן וועט יענער באצאלן פאר דעם. ס'הייסט מ'ווייסט נאכנישט זיכער מיט א חתימה ווי מ'האלט. אפילו ס'שרייבט ביי א פירם, קומען דא לצים פון ארץ ישראל, און ס'געקומען דא אזאלעכע, יצחק שטערן האט גענוצט חתימות פון רבנים, מיר האבן שוין צען רבנים געזאגט ביז יעצט אז זיי האבן קיינמאל נישט אונטערגעשריבן, קיינמאל נישט, זיי האבן געשריגן אונז וויל מען נישט אונטערשרייבן, נאכדעם האבן זיי געזען זייער חתימה, נאר צו זאגן אז זיי זענען מוחה האבן זיי מורא פאר יצחק שטערן. נו נו, יעצט פירט שוין דער אייבערשטער די מלחמה, יעצט האט ער שוין אראפגענומען די חזירים און אפילו די רבנים, און ער געבט זיי נעבעך איסורי כריתות, ווייל ווען עטס וואלטס ווען פארראכטן אלעס וואלט ווען גוט געווען, עטס האטס געוואלט זיין אין מלחמה? נו נו, פירטס א מלחמה מיטן אייבערשטן, זעטס ווי עט עטס אנקומען. עטס האטס ענק איינגערעדט עטס פירטס מיט נחום ראזענבערג א מלחמה, נחום ראזענבערג האט גארנישט מער געטוהן ווי ס'איז געזאגט ס'שטייט אין חומש, דעטס איט, ס'הייסט איר פירטס א עמטליכע מלחמה מיטן אייבערשטן, איז אפילו נישט דא. א מחלוקת הפוסקים אין די אלע זאכן, יעדער האלט אז מען טאר דאס נישט טון, סא יעצט לאמיר צוריקקומען צום געהעריגן שיעור, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט. כ'האב געוואלט זאגן, קודם כל איך זעה אין אסאך באנגעלאוס, כ'מיין מען זאגט יעדער זאגט דארטן הפטורה, זעה איך אסאך מענטשן זאגן אינגאנצן נישט די הפטורה, כ'פארשטיי בכלל נישט, שטעל דיר פאר דער אייבערשטער טוט אונז טרייסטן און דאס איז די דבר אלוקינו, דאס איז דאס ווארט פונעם הייליגן באשעפער, און מענטשן זענען נעגלידזשענט. מען זאגט נישט בכלל די הפטורה, נו ווער וועט דיך טרייסטן דעמאלטס, געכאפט מכות האסטו, די בית המקדש איז חרוב געווארן און דו זיצט און דו וויינסט פון אנפאנג דעם חודש אב, און ס'קומט די הייעסט פוינט איז אין תשעה באב, און נאכדעם אז מ'גייט דיך טרייסטן ביסטו אינגאנצן נישט אינדערהיים. דערנאך כ'וועל זאגן נאך א זאך, ס'איז דא זייער אסאך באנגעלאו קאלאניס ווי מענטשן עסן אויפן גראז, ס'איז א מחבר אין סימן של"ו אז מ'טאר נישט עסן אויפן גראז ווייל ס'גיסט זיך אראפ וואסער איז עס געהעריג אן אב מלאכה פון זורע, למעשה דער עולם ווייסט עס נישט און מ'עסט, איבעראל ווי איך גיי ארום איך בין מעורר און איך זאג יעדן איינעם אז מ'טאר נישט, יעצט למעשה מ'טאר נישט עסן. איז א מחלוקת יעצט צו בארעא דחבריה צו נישט בארעא דחבריה מען מעג יא צו מען טאר נישט יעצט אז זייער אסאך מענטשן אונען די פלאץ קיינער כמעט דינגט היינט נישט קיין פלאץ זיי אונען עס איז במילא האסטו נישט דעם היתר און אפילו די וואס בארעא דחבריה איז איז די וואס האלטן אז ס'איז מותר איז אויך אין דעם דא א גרויסע מחלוקת ווייל וויבאלד ס'איז דלא ניחא ליה, האלטן זייער אסאך אז ס'איז מותר. די משנה ברורה ברענגט צו אז ס'איז דא מחלוקת תוס' מיטן ערוך, ס'איז א באקאנטע מחלוקת אין הלכות שבת צו לא ניחא ליה מיינט ס'איז אים סתם נישט ניחא, ס'איז לא איכפת ליה, צו לא ניחא ליה מיינט אז ס'מוז אים סתם באדערן אויך.

און איך בין עס מורה פאר אסאך מענטשן, זיי קוקן נאך, ס'איז נישטא קיין מחלוקת אין דעם, און מען דארף אבאכט געבן, אמת ס'איז סוף ז' סוף זומער שוין, ס'איז נאך דא אבער נאך איין שבת אדער צוויי שבתים, ס'וועט נאך קומען אי"ה נעקסטעס יאר, און איך בין נישט דא געווען אפאר וואכן, כ'בין געווען מאכן א מקווה, אה כ'האב פארגעסן איך מאך נישט קיין מקווה'ס, איך ווייס שוין אליין נישט, איך בין שוין קאנפיוזד איך מאך יא מקווה'ס צו נישט מקווה'ס, כ'וויל ענק זאגן, רצונו של אדם זה כבודו. כ'האב אייביג געמוזט גיין צו די זומער מקווה'ס, איך האב אבער אייביג געבעטן דעם אייבערשטן א תפילה, נוץ מיך נישט פאר דיין וויש שטיכל, אזוי האט געזאגט נירון קיסר, דער אייבערשטער ברוך הוא וויל חרוב מאכן ירושלים און ער גייט מיך נוצן אז איך זאל עס אים טון די דוירטי ווארק, איך וויל נישט, איך האב אייביג געזאגט די אלע מקווה זומער זענען פסול, נישט קיין חילוק וועלכע ס'איז, כ'האב שוין אלע פארראכטן, נישט קיין חילוק, ס'האלט אויס פון. די ערשטע וואך ביז די דריטע וואך. איך בין געווען אין ניו העמפשיר, כ'האב עס געפסל'ט לחלוטין, דער רב האט עס נישט געוואלט אננעמען, דער אייבערשטער האט מיר ברוך השם ארויסגענומען פון די אלע מקוואות ווי כ'האב נישט קיין שום אינטערעס עס צו מאכן, ווייל איך האב געהאלטן אז ס'איז נישט גוט, איך האב געהאלטן אז ס'איז נישט כשר, איז במילא ברוך השם איך בין פטור געווארן, אבער ס'איז נאך דא אידן וואס זיי ווייסן אז. מען זוכט א גוטן בעל המכשיר רופט מען מיך, ברוך השם מען רופט מיך יעצט אויף ארץ ישראל אויכעט, אפילו די עדה וויל איך זאל דורכגיין אלע זייערע מקווה'ס, און זיי ווילן עס איבערגעבן אדער פאר ר' מאיר בראנדסדארפער'ס זון אדער פאר אנדערע, ווייל פרויען פרעגן היינט ווער איז דער בעל מכשיר, ווער איז דער בעל מכשיר תמידי, און בעסער געזאגט וואס ווייסט דען דער בעל מכשיר, בן ציון לויב גייט זיין א בעל מכשיר אויף טאנען פלייש וואס ער ווייסט נישט וואס פלייש איז אינגאנצן, און פונקט אזוי ווי דער פארשטארבענער. חזקאל טייטלבוים'ס ברודער ר' לייביש האט אויך נישט געוואוסט ווען יא יעצט איינגעטרענט חזקאל טייטלבוים האט זיך אנגערופן דער פירער פונעם בוטשער סטאר זארג דיך נישט לייביש האט אויך נישט געוואוסט און ס'איז דורך געגאנגען אביסל לערנט מען זיך צו און אביסל נישט מיר האבן דערציילט שוחטים אז ווען דער גאלאנטער איז געווארן דער בעל מכשיר אין וויינלאנד האט ער בכלל נישט געוואוסט אז מ'האט אים געוויזן מעסערס פגימות ווייל זיי האבן געוואלט זעהן צו ער ווייסט וואס טוט זיך מיט זיי, זיי האבן געזעהן עפ אלעס וואס דו ביסט א בעל מכשיר דו מוזט טוהן וואס דער באלעבאס זאגט. עניוועי, איז וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, פאריגע וואך אין פרשת שופטים איז געשטאנען, ס'איז דא דא יעצט דריי סדרות, שופטים, כי תצא און כי תבוא, אלעס איז זייער וויכטיג פאר ראש השנה, יעצט איז געשטאנען אין פרשת שופטים, כי תצא למלחמה, זאגט רש"י סמך הכתוב יציאת מלחמה לכאן לומר לך, שאין מחוסר אבר יוצא למלחמה. און איינער איז א מחוסר אבר קען ער נישט ארויס גיין אין א מלחמה, אונז גיימיר יעצט צו אין א מלחמה פון די הייליגע טעג, מען דארף תשובה טון, ווען איינער איז א מחוסר אבר ער טוט נישט תשובה איז גארנישט ווערט ער טאר בכלל נישט גיין אין מלחמה, דבר אחר, נאך א פשט זאגט רש"י, לומר לך אם עשית משפט צדק אתה מובטח שאם תצא למלחמה אתה נוצח. טאמער טוסטו משפט און צדק ביסטו זיכער אז דו'סט מצליח זיין. דאס איז די שליסל פון מיין גאנצע מלחמה קעגן די גאנצע וועלט ווייל איך האב געוויסט עט די ענד אוו די דעי גייט עס ארויסקומען ווייל בעיסיקלי טוט מען דא משפט און צדק פאר קליינע קינדער אז מען זאל זיי נישט פירן מיט זיי מנהג הפקר. יעצט ס'שטייט ביי פרשת שופטים שטייט כי אדם עץ השדה א מענטש איז צוגעגליכן ווי א בוים. יעצט וואס הייסט א מענטש איז צוגעגליכן ווי א בוים? איז די תירוץ איז זייער פשוט, א בוים וואקסט פון דר'ערד, אפילו ס'איז נאס די ערד, אפילו ס'איז שמוציג, ס'איז דא ווערים און אלעס, דער בוים רייסט זיך אריין אין די ערד, און ער באקומט א קיום, מען קוקט אויף אים אן ער איז קליין, און פלוצלינג הייבט ער אן צו וואקסן העכער העכער העכער, ביז ער וואקסט איבער אלע בהמות, און ער וואקסט איבער אלע מענטשן, איז וואס איז די ווארט פונעם בוים? די ווארט איז ווייל ער גייט אריין מיט ווארצלען זייער טיף אין די ערד, במילא ווערט ער זייער א שטארקע זאך. די זעלבע אויכעט די נשמת ישראל, א מענטש קומט א חלק אלקי ממעל, איז די זיינע שרשים זענען זייער טיף, נישט אין דער ערד ווייל ס'קומט פון הימל, אבער פונקט ווי דער בוים, וואס דער בוים האט אזא גרויסן קיום, איז די זעלבע זאך האט דער מענטש א קיום ווייל דער מענטש איז די שטערקסטע זאך וואס איז דא ווייל ער האט א נשמה. יעצט האב איך שוין נאכגעזאגט פונעם אר"י הקדוש אז ס'שטייט די וואך אין די סדרה, כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו השם אלקיך בידך וראית בשביה אשת יפת תואר. יעצט איך האב אייך שוין נאכגעזאגט דער אר"י הקדוש פרעגט ווי קען דאס זיין אזאלכע גרויסע צדיקים אזאלכע ערליכע אידן זיי האבן נישט געטארט האבן אפילו א חטא פון אויסרעדן בין תפילין של ראש לתפילין של יד איז אזא מענטש גייט זיך פארליבן אין עפעס א שיקסע פון א שונא. איך ווייס, איך האב אמאל געהאט א חבר וואס האט מיר פארציילט אז ער איז געווען זייער קראנק נאך די מלחמה און ס'איז געווען אין א שפיטאל ווי מ'האט זיי געהיילט, קיצור די נורס איז אזוי פיין געווען צו אים אז ער האט אנגעהויבן צו רעדן ליבע מיט איר, עז הי וואס פראגרעסינג צו ווערן געזונט האט ער אנגעהויבן צו שפילן ליבע מיט די נורס. האט ער געהאט דארט נאך א חבר וואס האט אים געזאגט, דו ווייסט זי איז א דייטשע שיקסע, זעסט נישט די בלויע אויגן מיט די בלאנדע הער, זי גייט דיך אדער דערווערגן ביינאכט אמאל אין בעט ווייל זי וועט זען אז דו האסט געלט, ווייל דעמאלטס האט דאך געהייסן די אידן קאנטראלירן די גאנצע פיינענשאל אינדוסטרי, אדער וועלן קומען זעקס מיליאן אידן און דיך דערווערגן אין בעט, וויאזוי קענסטו טון אזא זאך צו נעמען א דייטשע שיקסע וואס איר טאטע און איר מאמע און די זיידעס האבן געהארגעט אזויפיל אידן, קיצור דער מענטש האט זיך דערשראקן און האט נישט געטון דעם שידוך, שפעטער האט ער חתונה געהאט אויפגעשטעלט א אידישן דור, סאו ווי קענסטו גיין צום שונא כאפן א מיידל, וואס איז אביסל שיין? עניוועי, האב איך ענק שוין געזאגט, דער אר"י הקדוש זאגט, רעדט מען פון גאר א הויעכע זאך, וועסט זעהן בשביה אין געפענגעניש אשת יפת תואר, וועסט זעהן דיין נשמה נעבעך אין געפענגעניש אין גוף, אזוי אין געפענגעניש ביים גוף, זי נעבעך קריגט גארנישט, דער גוף קריגט צו פרעסן און צו פאפן און אויסגעשלאפן און וועקעישאנס און תענוגים און אמאל נאך זנות אוטסייד אויכעט. און די נשמה זיצט נעבעך אין בשביה, און דו וועסט וועלן רחמנות האבן אויף איר. זאגט דער אר"י הקדוש, איז דא אן עצה מען זאל זי אהיים נעמען אין שטוב, ובכתה את אביה ירח ימים, זאל באוויינען איר טאטן דעם אייבערשטן, און איר מאמען די שכינה הקדושה ירח ימים. א חודש. וועלכן חודש איז דאס? זאגט דער אר"י הקדוש, דאס איז אלול. רבותי, ס'צייט תשובה צו טון. נאכדעם איז דא אין פרשת כי תבוא שטייט אז דאס ברענגען די ביכורים, די ערשט געצייטיגטע פירות, יעדעס יאר איז דא ערשט געצייטיגטע פירות, נישט דער פשט איין יאר האט מען געברענגט און מ'איז פטור אויף אייביג, יעדעס יאר נעמט מען זיך אונטער נייע זאכן, איז לאמיר זאגן מ'ברענגט א תאנה שביכרה. מ'האט געברענגט א שיינע פייג, פיגס, מ'האט געברענגט די ערשטע, מ'האט ארומגעוויקלט א געמי, מ'האט אזא פאדעם, און מ'האט געזאגט דאס איז פארן אייבערשטן, דאס זאל איך טראגן אויף ירושלים, און ס'איז שוין געווען וואס די משנה ברענגט, כ'האב עס אמאל גערעדט גאנצע אריכות, אפילו די שור שהולך לפניהם איז געווען שלמים, און מ'האט אים ארומגעבינדן מיט שיינע בעסקעטס מיט אלעם, ער האט אויסגעזען אזוי. זייער זייער מענטשליך, אזוי ווי מען ברענגט פארן אייבערשטן א מתנה. שוין, דאס איז ביכורים. וואס לכאורה וואלט דאך געווען אסאך בעסער אז מען זאל עס ברענגען אין די הענט ווען די כהנים, די לוויים, קומען קעגן און זיי נעמען איבער, וואלט דאך אסאך בעסער געווען ווען דו געסט עס אים איבער האנט צו האנט, ווייל דעמאלט זעט מען די גאנצע פירי. אן אתרוג, אן אתרוג ברענגט מען אין א בעסקעט, אין א טנא, מען באקוקט עס מיט די הענט, אזא שיינע פירי איז אויכעט, זאגט דער אר"י הקדוש, אז אדם עץ השדה, א מענטש איז אזוי ווי א בוים, און דער אייבערשטער וויל אז מען זאל מיטנעמען דעם עץ, דעם גאנצן גשמי. נישט נאר מען האט מיטגענומען די פירי מיט א שור שהולך לפניהם שלמים, מען האט מיטגענומען אלע אידן, מען האט געזונגען שמחתי באומרים לי בית השם נלך, ניין נישט נאר דאס, מען האט מיטגענומען דעם גוף אויכעט. דעם אדם עץ השדה האט מען מיט גענומען, מען האט געמוזט מקדש און מטהר זיין, מען האט געמוזט איבערלאזן אלע שלעכטע מידות, מען האט געמאכט א ברענד ניו השכלה, וועגן דעם זאגט די תורה ושמת בטנא, פון וואס איז געמאכט א טנא? פון האלץ, זאלסט זיך דערמאנען כי אדם עץ השדה, די פירי איז הייליג, ס'איז די ערשטע, דו ברענגסט עס פארן אייבערשטן, אבער איז ארומגענומען מיט א טנא. די טנא מוז מען אויכעט מעלה זיין, מען מוז עס אויפהייבן, אזוי ווי שטייט אין די משנה, מען האט עס אויפגעהויבן, מוליך ומביא מיט די גאנצע זאך. רבותי, יעצט איז די צייט, ס'איז אלול, ס'איז שוין דורך באלד האלב אלול, ס'איז שוין נישט געבליבן נאר העלפט. מוז מען דאפלט מוסיף זיין אין עבודת השם און אין אלע גוטע מידות און אין אלעם וואס מען דארף. יעצט האב איך געוואלט רעדן זייער זייער א וויכטיגן שמועס און ס'איז כדאי מען זאל עס אויסהערן, איך ווייס ס'וועט זיין אסאך קריטיק דערויף, נאר איך בין שוין צוגעוואוינט צו קריטיק און איך וועל עס קענען מערצעשעם דיידזשעסטן, סאו לאמיר אנהייבן דעם שיעור. איך האלט דא אינמיטן פארן מיט די קאר, איך מאך דא דעם שיעור אינמיטן פארן, איך פאר דא אויף. וועסט זעהן ס'איז אזא הייוועי. קיצור כ'וויל ענק זאגן רבותי כ'האב באקומען א טעלעפאן קאל ס'האט מיך ממש אויפגעשאקלט הגם ס'האט נישט צו טוהן מיט די שיעור פון פעדעפיילס אבער כ'מוז זאגן א מיידל קאלט מיך אן זי זאגט ר' נחום איר זענט מורא'דיג גערעכט מיט אלע אייערע שיעורים און כ'האב מיך אביסל פארשפילט דעם זומער און כ'בין געווארן שוואנגער און כ'וואלט אייך געבעטן א טובה געטס מיר עפעס א רב זאל מתיר זיין אן אבארשן, זאגט זי, סאמהאו די פיל וואס איך האב גענומען האט נישט געהאלפן, און איך האב גענומען א פיל וואס ס'הייסט. די מארנינג עפטער. און ס'האט אויך נישט געהאלפן, איך בין שוין אַכצן טעג שוואנגער, ס'איבלט מיך, איך בין געווען ביים דאקטער, און די דאקטער זאגט איי היר אלרעדי די הארט ביעט, רבותי ס'איז אזא חורבן. פרעגט זי אפשר קענט איר מיר פארשאפן א רב וואס ער זאל מיר מתיר זיין אן אבארשן, האב איך איר געזאגט אזוי, איך וויל דיר עפעס זאגן, אז דו ווילסט באמת תשובה טון פאר אזא שרעקליכע זינד וואס דו האסט געטון, גיין הארגענען א קינד, ס'האט אזוי געזאגט מיר א גלח וואס ער טוט זייער שטארק פאר טשיילד סעיפטי, אונז האבן דאך אסאך קאנעקשן, זיין מאמע איז געווען א פראסטיטוט, און דער וואס האט צו. געוואוינט מיט איר, האט איר גערעיפט, ער האט איר אפילו נישט באצאלט דעם דאלער וויפיל זי בעט, און ווען זי איז געווארן שוואנגער האט זי געזאגט איים נאט גאנע קיל ע טשיילד, עניוועי איז זי נישט געבוירן, ער איז אזא געלונגענער מענטש, ער איז א גלח, ער איז א פראטעסטן גלח, ער האט חתונה געהאט, ער האט א פעמילי, ער העלפט אסאך צו קעגן טשיילד מאלעסטעישן, זאג איך איר דו ווילסט דאך נישט זיין ארגער ווי יענער זוהן וואס יענער האט איר אפילו נישט באצאלט, נאכדעם ווען ער האט מיט איר. ווען אז דו ווילסט טון אויף דיין זינד וועל איך דיר געבן מיין עצה, זאלסט האבן די בעיבי און זאלסט מאכן זיכער אז ס'ווערט אדאפטעד, פרעגט זי צו וועם? ווער העט עס נעמען? זאג איך איר דו האסט געוואלט הערן מיין עצה? דו זאלסט עס אדאפטן, ס'איז געקומען א צייט ווען דו האסט געטון וואס מ'טאר נישט און ביסט געשטראפט געווארן פון הימל, זאלסט דורכגיין א נסיון צו זאלסט הרג'נען א אידיש קינד צו נישט און זיין עומד בנסיון, דו עסט עס אדאפטן. ם, סאו ביסט א מיידל? ס'אריינגעבן אין א האום אויף א יאר צוויי דריי, ווען דו העסט אויסגיין מיט א בחור העסטו אים זאגן דיס איז מיי סטארי, ענד געס וואט, הי מייט טעל יו ער האט אויך די זעלבע סטארי, און ס'קען גאר זיין דער זעלבער וואס האט דיך אימפרעגנעטעד. האט זי אנגעהויבן אזוי צו וויינען, זי האט געזאגט, געלויבט דער אייבישטער אז ס'איז דא א בר דעת אויף די וועלט. וואס הייסט ראביי ראזענבערג? רבותי, כ'האב געווארנט אז דער זומער זאל נישט זיין קיין דיזעסטער, דאס איז איין מיידל. וואס האט דער הארץ און זי קאלט אפ. איך וואלט נישט געוואלט טראכטן וויפיל זיי קאלן נישט אפ, און איך וואלט נישט געוואלט טראכטן וויפיל זענען נאך שוואנגער געווארן, כמה בתולות נבעלו בנהרדעא. איך האב עס אויך געוואלט צאמשטעלן מיט דעם שיעור וואס איך האב געזאגט א הספד אויף די צוויי מיידלעך. פארוואס זענען די מיידלעך אזוי אלט? פארוואס האבן זיי נישט געטון שידוכים? פארוואס זענען די אנדערע צוויי? אויך נאך נישט געטון שידוכים, ווייל דער שידוך איז נישט וואס דו ווילסט, צו וואס דיין טאטע און דיין מאמע ווילן אדער וואס זיי ווילן נישט. און איך וויל זאגן פאר יעדע אידישע טאכטער, דו האסט א נשמה, א חלק אלוקי, און דו זאלסט וויסן, זאלסט פארשטיין, אז דיינע באדערפענישן זענען חתונה צו האבן, האסטו גארנישט מיט דיין טאטן און מיט דיין מאמע. דו זאלסט זוכן א שידוך וואס זאל זיין העלפוועי דיסענט, זאלסט קענען ברענגען אידישע קינדער אויף די וועלט. און מאך א רעוועלושען, ס'איז א מלחמה להשם בעמלק, לאז נישט דיין טאטע זאל אויסהערן שידוכים און ער וועט אהיימקומען, דער געפעלט מיר נישט ווייל ער נישט קיין סקווערער, דער געפעלט מיר נישט ווייל נישט קיין וויזשניצער, באגייט דיר יעצט א שידוך פאר איינע פון מיינע קינדער, ער איז דא א איד, ס'מוטשעט זיך נאך אסאך ארגער פון מיר מיט שידוכים, און ער האט נישט קיין האטליין, און ער האט וואוילע קינדער, איינע איז שוין צוויי און דרייסיג איינע דרייסיג, בקיצור זאגט מען אים, נחום ראזנבערג האט א וואוילן בחור, זאגט ער וואס רעדסטו, ער רעדט דאך אויפן רעבן. זאג איך פאר דעם איד, דו ווייסט ווען די, פארן שדכן, ווען דער איד זאל מיך היינט וועלן, קוק איך נישט זיין וועג, איך שפיי אים אין פנים. כ'רעד אויפן רעבן האט עס צו טון מיט דיינע טעכטער, איין איז צוויי און דרייסיג, איין איז דרייסיג, און ס'דא נאך א טשוטשע טרעין אונטער דעם, און אפאר בחורים האבן אנגעפיפן דעם טאטן. אנגעפיפן! זיי האבן חתונה געהאט אליין. און נאכדעם איז דא נאך איינער, כ'האב אויך געהאט די זעלבע פרשה מיט אים, דריי מיידלעך. טוירטי טו טוירטי ענד טווענטי סעווען האב איך זיי געזאגט אלע, איך האב גערעדט מיט זיי, האבן עס געהאט אנגעטראגן פאר מיין משפחה, האב איך גערעדט מיט זיי, האב איך געזאגט וויסן די האסט נישט קיין טאטן און נישט קיין מאמע ביסט א יתום מיט א יתומה, גאו אוט, לוק פאר א נארמאל שידוך און האב חתונה, ס'מעג זיין אזא זאך אז חסידישע מיידלעך א סקווערע מיידל מיט א בארא פארקער מיידל מיט נאך א בארא פארקער מיידל מיט א וויזשניצער מיידל זאלן זיין טווענטי סיקס טווענטי סעווען טווענטי עיט טווענטי ניין, און נאך א זאך. איך וויל זאגן פאר די אלע ליטווישע און די לעיקוואדער מיידלעך, דער רבי אהרן קאטלער איז נאך נישט אריין אין גיהנום, מ'עט אים נישט אריינלאזן אפילו אין גיהנום, ער האט געמאכט דעם גרעסטן חורבן פאר כלל ישראל, רעלעטיוולי די זעלבע ווי היטלער, נאר נישט אויף אזוינפיל מענטשן. ער איז מונע אלע מיידלעך פון פריה ורביה ווייל מ'דארף האבן א בן תורה, זיי עלטערן זיך זיי ווערן שוין אלט פערציג און פינף און פערציג, און זיי האבן אלע געקענט זיין מאמעס פון פינף זעקס זיבן אכט ניין צען קינדער, דאס האט א רבי אהרן קאטלער אונז געהארגעט.

די אלע זיינע שבחים וואס מ'האט גערעדט אויף אים, אלע שבחים איז געווען איבריג. ער איז געפלויגן אין הימל, ער האט דאס געטון, יענץ גע. ער איז געווען מיט צוויי פיס אויף די וועלט. ער האט פארשטאנען אז א איד ברויך צדקה, און ער האט פארשטאנען אז א איד ברויך צו וועמען זיך אויסרעדן דאס הארץ, און ווייסט וואס נאך ער האט פארשטאנען? אז קינדער דארפן חתונה האבן. ווי איך האלט אז אלע ליטווישע מיידלעך זאלן מאכן א רעוועלושען, כ'האב יעצט א פרשה פון איינעם, וואס האט אויכעט פיר קינדער דאון דע ליין, כ'האב אים אנגעטראגן עפעס פאר מיינס א משפחה, זאג איך די צווייטע וואלט איך גענומען ווייל זי איז מער מתאים, זי איז מער צו די זאך, צו דעם שידוך וואס די טראגסט אן, זאגט זי קוק אהער, די עלטערע איז פינף און דרייסיג און איך קען נישט קומען איר זאגן, כ'האב דיר צוגעזאגט א בן תורה א בחור א תלמיד חכם, די האול ניין יארדס, און יעצט גיי איך אויסלאזן דיך? און איך גיי נעמען די פאר די צווייטע צו קריגן אדער א נערוון בראך אדער צו ווערן א גויטע, דאס גייט געשען עווענטשעלי, אדער צו נעמען א קאר זיך צו הרג'נען אין אריזאנע. רבותי, אז די זעהסט די עלטערן זענען דר'ערד ליגערס, לאז זיי ליגן אין דר'ערד, דו וואט יו העוו טו, זיי קריצן מיט די ציין, טו בעד, די מצב איז איום ונורא, שרעקליך, מיידלעך דארפן פארן ארום באמען אין אריזאנע און געהארגעט ווערן, און איינע געווארן קריפל, איים שאר שיל בי קריפלד פאר לייף, איך ווינטש איר א רפואה שלימה, באט. איטס אנבעליוועבל, און ווען זי וועט שוין זיין געזונט ווי געזונט וועט זי שוין זיין. איך האב געמאכט א מקווה אין גוש קטיף, א פרוי האט געכאפט א בולעט אין די ספיין, זי איז געבליבן קריפלד פאר לייף, זי קען נאר ליגן, קען זיך אפילו נישט אויפהייבן, דאס איז אויך א ספיין פראבלעם, זאל זי האבן א רפואה שלימה, באט דער איז נאו עקספלענעישאן פארוואס די זענען געווארן אזוי אלט, און פארוואס ס'איז דא מסתם העכער. פערציג יאר איז שוין דא מסתם צוואנציג דרייסיג מיידלעך אין די ליטווישע וועלט און זיי זוכן נאך אלץ דעם בן תורה. ווי קען ער יעצט זיין א בן תורה? אז דו ביסט פערציג דארף ער דאך אויך זיין מינימום פערציג, וואס האט ער געלערנט די גאנצע צוואנציג יאר? ס'איז דא אין לעיקוואוד איין בחור וואס איז העכער דרייסיג? און נאכדעם די בחורים זענען מפונקים זיי גייען נישט נעמען אן אלטע קאטשקע זיי נעמען א יונגע. דער פֿינף און דרײַסיק יעריגער די בחורים וואס האבן געשטיגן די די די די די טעקינג אן עיטין און א ניינטין יער אולד איז מלכיאל קוטלער ער האט געוואלט ארויסגעבן צו ער האט ארויסגעגעבן א בריוו אז ניין מען מוז נעמען אין די זעלבע יארגאנג זאג מיר דיינע צוויי ווייבער זענען אויך געווען אין די זעלבע יארגאנג דו לאו לייף דו סקאם בעג וואס דו ביסט. דיין זיידע איז נישט אין גיהנום אפילו דיין זיידע פליט נאך ארום אין עולם התוהו. ער האט אומגעברענגט כלל ישראל מיט זיין תורה. און מיט גאנץ לעיקוואוד, ס'איז געווען אזא מין קידוש השם דאס לעיקוואוד מיט אזויפיל תורה אין אמעריקע איז איבעראל קומט אריין דער בעל דבר האט ער געמאכט ס'זאל נישט בלייבן קיין פרו ורבו, די פרו ורבו איז אריין אין די תורה זענען אלע בני תורה, און נאכדעם קומט ארויס אז א מיידל גייט ארום בזנות, כ'האב איר געפרעגט ווי אלט ביסטו? זאגט זי זי איז זעקס און צוואַנציק, וואו האסטו געלערנט? האט זי מיר געזאגט אין א היימישע סקול, איך וויל נישט זאגן דעם נאמען ווייל א מענטש טראסט מיר א סיקרעט, איך וועל עס ארומטראגן עס וועט נישט טויגן, סאו פארוואס געשעהט דאס? ווייל דער אייבערשטער האט אריינגעגעבן א הויקער אין יעדן מענטש, א בחור לויפט נאך נאך א מיידל, און א מיידל לויפט נאך נאך א בחור, ס'איז גזירת מלך, אישה מלא דם, והכל רצים אחריה, סאו וואס האט הרב אהרן קוטלער דאס געוואלט אפשטעלן? ער האט געקענט מבטל זיין דעם גזירת מלך, ער האט אפילו נישט געקענט אריינגיין צו טיעדאר רוזעוועלט מבטל זיין די גזירה, אז מען זאל נישט הרג'ען אזויפיל אידן מיט אמאל, ער זאל באמבעדירן די שינעס. רבותי, איך זאג אן אלע מיידלעך, דו ביסט א אידישע טאכטער, לעיטער פאר יור פאדער, לעיטער פאר יור מאדער. אז ס'האלט דארטן אז מען ווערט שוין שוואנגער און מען וויל א היתר פאר אבארשען, יו קוד העוו גאטן מעריד. מיט דעם זעלבן בחור וואס דו הענגסט ארום האסטו דיך געקענט חתונה האבן. האסט מורא געהאט. זיך נישט אויסארבעטן, וועסט דיך גט'ן, יעצט איז דיר בעסער? איך וויל בעטן די זעלבע פון די בחורים, זעסט דיין טאטע מאכט דיך נישט חתונה, מאך דיך אליין חתונה, מאך דיך אליינס, הער אויס שידוכים אליינס, דער'ס נאטינג ראנג, אוודאי זאלסט נישט אויסגיין, זאלסט נישט נאכלויפן מיידלעך בעטן איר סעלפאון, אבער ס'איז דא א מארקעט פון בחורים וואס מען טראגט זיי אן מיידלעך, טו נישט פאר אים, קאל אפ דיין פרענד, גיי נישט צום טאטן, דער טאטע איז דא גארנישט קיין מחותן, און דעם חודש איז דאך מזל, אלול איז בתולה. א מיידל, דאס איז דער מזל, דער מזל איז יו שוד לוק אראונד ענד טריי אז דו זאלסט חתונה האבן, דאס איז דער תמצית און דער תכלית פון יעדן מענטש, ער זאל חתונה האבן, מען זאל אויפשטעלן אידישע דורות, און דעמאלטס איז געזאגט אויף אים דער פסוק ושכבת ווען דו וועסט שוין ליגן וועסט שוין זיין אין קבר וערבה שנתך וועט זיין זיס דיין שלאף, דו וועסט נישט קיין מורא האבן פאר די מלאכי חבלה, דיך וועלן קומען נעמען די מלאכי השרת. און אלע בחורים וואס זענען אוו עידזש, דיין טאטע האט א מצוה דיך חתונה צו מאכן, אבער ביי דיר מצוה בו יותר מבשלוחו, און די זעלבע די אלע מיידלעך, טאקע א מצוה ענק חתונה צו מאכן, די עלטערן הערן אויס שידוכים, באט איך פארשטיי באמת נישט פארוואס, ביז אכצן ניינצן פארשטיי איך פארוואס, אבער נאכדעם דו ווייסט דאך וואס דו ווילסט, דאס וואס דו האסט נישט חתונה איז ווייל דיין טאטע עגריעט נישט מיט דיין ווילן, סאו וואט איז הי אין די שידוך? ער האט מיט דעם גארנישט און איך זאג נאכאמאל פארן עולם, מאך א מלחמה, ריוואלט, ענד טריי טו געט מעריד. יעצט די עקסידענט וואס איז געשען, די טאטעס גייען אמאל האבן נחת פון די קינדער? איך וויל ענק זאגן א כלל, ווען א טאטע פארלירט א זון אדער א טאכטער ביי זיין לעבצייט איז ער פינישט פאר לייף, דער סיגוטער האט פארלוירן זיין טאכטער וואס האט שוין געהאט א שטוב מיט קינדער, הי ווענט דאון טאון, דער טאשער רבי האט פארלוירן צוויי קינדער, פון דעמאלטס האט ער אנגעהויבן צו גיין דאון טאון. אזוי איז מיט יעדן מענטש, און דאס איז שוין. טאטעס וואס האבן פארלוירן קינדער, זיי האבן שוין איבערגעלאזט שטיבער. מיט אנדערע ווערטער, ווען דער טאשער רבי לעבט נישט אזוי לאנג, אדער דער סיגוטער לעבט נישט אזוי לאנג, וואלט ער דאך נישט דערלעבט דעם בראך. אבער אז ער האט עס דערלעבט, האט ער עס נישט אויסגעהאלטן. יעצט שטעל דיר פאר, כל שכן קל וחומר בן בנו של קל וחומר, א טאטע וואס האט געהאט א טאכטער א שיינע אין די בליעדיגע יארן, און ער זאל איר מוזן באגראבן, און זי האט נישט איבערגעלאזט גארנישט, כרת וערירי, רבותי, ווארטס נישט אויף קיין ניסים, געט מעריד, און פארטיג. איך ווייס די רבנים גייען זאגן ער איז א שייגעץ ער רייצט אן די קינדער אויף די עלטערן איך האב ענק אלע טיף טייער אין דר'ערד עז לאנג עז יו דאונט דו קאנסטראקטיוו זענט עטס נישט קיין רבנים זענט עטס לאולייפס נאטינג נישט נאר עטס טראגטס נישט אן שידוכים מען רעדט נאך אפ שידוכים איך ווייס דאך וואס איך גיי דורך די לעצטע פאר חדשים רבנים האבן אפגערעדט שידוכים איינס נאך עס אנדערע א איד האט געפרעגט א רב פארוואס רעדסטו אפ א שידוך? וואס האט ער געטון? זאגט ער, באמת ווייס איך נישט וואס ער האט געטון, איך ווייס ס'איז ארויסגעקומען צעטלעך, איינער איז געגאנגען אנגעטראגן עפעס א שידוך, שרייט יענער, ביסט משוגע, אים טראגסטו מיר אן פאר א מחותן? ער האט דאך דעם צעטל פונעם חרם! זאגט אים יענער, הער אויס, דו וועסט האלטן דעם צעטל פונעם חרם, און דו וועסט האלטן אן אלטע טאכטער, זי וועט ווערן אן אולד מעיד, דעטס וואטס גאנא העפן. דעס וויל איך דעם עולם זאגן, ס'א מלחמה לה' בעמלק דעס, עלטערן ווילן נישט פארשטיין וואס די קינדער ווילן, קינדער ווילן נישט פארשטיין וואס די עלטערן ווילן, און זענען נישט מחויב צו פארשטיין, איטס א דיפרענט דזשענערעישן, איטס נעווער גאן העפן אז מ'זאל זיך פארשטיין, עיקר איז זיי זענען שומרי שבת, זיי לייגן תפילין יעדן טאג, זיי האלטן טהרת המשפחה, און זיי האבן א שיעור א האלבע שעה א טאג, צו אפילו ווייניגער, ער דאווענט מיט מנין, ער איז מתפלל עם הציבור. דעטס אלל יור קאנסערן איז. ער זאל זיין אן איידלער מענטש. ער זאל אפרישיעטן זיין ווייב אז זי ברענגט אים קינדערלעך, זי האדעוועט די קינדערלעך און זי גייט דורך דאס גיהנום ביז זי ברענגט אויף די וועלט און ביז זי ציט זיי אויף. די רעסט שוד נאט אינטערעסט יו. דער איז אן ארויני מיט א זאלויני, צו ער איז דאס צו ער יענץ, וואט דיפרענס דאז איט מעיק? וואס איז א חילוק באמת צו ער עסט אהרן'ס טרייפענע פלייש צו זלמן לייב'ס טרייפענע פלייש? וואס איז באמת דער חילוק? צו ער גייט אין מענדעלע חזר'ס מקווה וואס האט אריינגעלייגט א גלאז מען זאל נישט קענען זעהן די האר פון די פרויען? מען האט עס ברוך השם ארויסגענומען ווייל מען האט זיך געשלאגן, ביז מ'איז געוואויר געווארן? צו וואס איז דער חילוק צו ער גייט אין זאליקא'ס מקווה וואס דער דיין האט נישט געוויסט בין ימינו ושמאלו וויאזוי מען פירט א כשר'ע מקווה? איך האב דאך אים געכאפט, ס'איז דאך געווען געפערליך. צו וואס איז מיר דער חילוק אז ארויני זאלויני וועגן דעם זאל מען נישט טוהן א שידוך? ס'וועט קומען צום טיש פרייטאג צו נאכטס און וועט זיך ארומקריגן ארויני זאלויני ס'וועט כאטש אויפלעבן די שטוב. זמירות זינגט עטץ דאך עניוועי נישט, עטץ האלט זיך נישט ביי גארנישט עניוועי, פארוואס ארט ענק? וועט מען שרייען ארויני זאלויני ס'וועט אויפלעבן דאס אידישקייט, ווייל דאס איז דאך ביי ענק אידישקייט. איך זאג נאכאמאל פאר די אלע קינדער זאלן זיך אליינס מאכן שידוכים. איך דענק ווען מיין ווייב האט געהאט דעם האטליין ביז דער שייגעץ לאזער מאשקאוויטש האט עס אפגעשטעלט, דענק איך איינמאל איינע פון די טענות וואס זיי האבן געהאט איז אז א בחור און א מיידל האבן זיך אליינס חתונה געמאכט. אבער וואס טייטש אזוי? אויפן האטליין האט מען נישט באקומען קיין נאמבערס, נאר שדכנים האבן באקומען נאמבערס. א שדכן האט געזאגט איך זוך פאר א בחור אזוי אלט און אזוי און. דאס און דאס און מיין נאמבער, און ביידע שדכנים האבן זיך נאכדעם געקאלט ביינאכט, און מען האט זיך אנגעטראגן, ס'איז געווען א בחור וואס איז געווען אלט אַכט און צוואַנציק יאר, און א מיידל פון זיבן און צוואַנציק, און ביידע האבן זיך געוואנדן צו די שדכנים, ווייל יעדער שדכן האט דאך אריינגעגעבן זיין נאמבער, האבן זיך געהאט ווי צו ווענדן, זיי האבן זיך אריינגעגעבן צו די שדכנים, איז דער בחור האט אנגעקאלט דעם שדכן, וואס האט געזאגט זי האט א מיידל, די מיידל האט אנגעקאלט דעם שדכן, וואס האט געזאגט זי האט א בחור, ענד דער וואס נאטינג ראנג. ס'איז געווען, נישט דער בחור האט גערעדט צום מיידל, נישט די מיידל האט גערעדט צום בחור, מ'האט גערעדט צו די שדכנים. כ'האב דאך געמאכט אלעס זאל אויסהאלטן על פי הלכה און על פי ערליכקייט. מאשקעוויטש, ער גייט דארטן ביים ביעטש דארטן מיט עזריאל טויבער'ס טאכטער, זיצט אין ארץ ישראל אין מאראוואנע און שרייבט דא אין איד און אין צייטונג אז ער נעמט אויף פרויען און שלום בית פראבלעמען. שעים אן יו. עניוועי, האבן זיי געטענה'ט וואסארא פרצה ס'איז געווען. קיצור, זאג איך פאר זיי. דער בחור האט געקאלט, ער איז אוו עידזש, ער איז טווענטי עיט, זיין טאטע האט נישט געטוהן פאר אים, די מיידל האט מיר געזאגט, איך האב גערעדט מיט איר אויפן טעלעפאן, אז זיי האבן געזאגט דא איז געווען זנות, איך האב דאך געוואוסט ס'איז נישט געווען, זאגט מיר דאס מיידל, איך וויין צו מיין טאטן, ער הערט מיך נישט, ער איז איננו שומע בקולי, איך בעט אים, איך וויל א שידוך, מיר איז א חילוק צו ער איז אזוי צו אזוי, עז לאנג ער איז פון א ישיבה, ער איז א בחור וואס ער האלט סדר, און ער איז א, ווי מ'זאגט, צום אויסזעהן נארמאל, נישט א האס, א גראבער, נארמאל, אפילו ער איז אביסל פעש. איך וויל חתונה האבן, איך וויל אויפשטעלן א אידיש דור, איך וויל שוין נישט זיצן ביי מיין טאטן און ביי מיין מאמען און זי וויינט צו איר עלטערן, זיי גייען זיי האט אנגעקאלט דעם שדכן, סאו מאי קעליי, איך זאג ענק א זאך, מען דארף מאכן א האטליין און שדכנים זאלן אריינקאלן וואס זיי האבן און מיידלעך זאלן עס אויסהערן און בחורים זאלן עס אויסהערן און זיי זאלן קאלן די שדכנים, ס'זאל זיין בצניעות, אונזער קאמיוניטי האט דאך גארנישט, מ'האמיר דאך גארנישט ממש, נישט אין סעקשועל אביוז און נישט אין גארנישט, דארף מען מאכן. ליסען, עט די ענד אוו די דעי, קינדערלעך דארפן א שידוך טוהן. איך וויל דיך פרעגן, דו ביסט היינט אלט פֿערציק און דו לויפסט נאך נאך דיין ווייב, זי איז שוין אן אלטע פרוי, זי איז שוין צאמגעשרומפן, זי ברויך דיך שוין נישט, און דו לויפסט איר נאך נאך אזוי ווי א יונגער מענטש. וויל איך דיך פרעגן א שאלה, פארוואס קלערסטו אז דיין בחור וואס איז פֿינף און צוואַנציק איז נישט אינטייטל עט ליעסט וויפיל דו, און פארוואס קלערסטו אז דיין מיידל וואס איז שוין פֿינף און צוואַנציק איז נישט אינטייטל פונקט וויפיל דו?
כ'האב געוואלט וויסן נאך א זאך, כ'האב א פרשה. סקווערער רבי'ן א מיידל האט געגעבן בירט מען האט עס געטראגן אויף די שווייץ כ'האב געוואלט וויסן ווען מען געט אויף א קינד קען מען דאך נישט וויסן ווער דאס איז וויאזוי דאס מיידל מעגן אמאל כ'ווייס נישט וואס זי האט געהאט צו א יונגל צו א מיידל וויאזוי וועט ער מעגן חתונה האבן שמא ישא אחותו מאביו כ'פארשטיי בכלל נישט דאס מין אויפגעבן וואס דא גייט פאר דו קענסט נישט וויסן קיינמאל ווער דאס איז איך בין געווען אמאל אין וו כ'האב עס שוין פארציילט אין מיימאנידעס איז געווען עפעס א איד איך בין דעמאלטס געווען מיט מיין טאטן ער איז נישט געווען געזונט. הריני כפרת משכבו, מיין טאטע, נעבעך, כ'האב נישט געקענט זאגן דעם שבת קדיש נאר כ'האב געמוזט נעמען א איד ווייל איך זיץ דא פאר א מקווה, עניוועי, למעשה איז געווען א איד א בעלזער יונגערמאן, א מידל עידזש, ער האט נישט גערעדט קיין ווארט מיט מיר אין די וועיטינג רום, זעקס טאג האט עס געדויערט, איך וויל אים נישט פרעגן וואס ער איז דא, איך האב נאר פארציילט מיין טאטע האט זיינע מעשיות, עניוועי, בסוף איז געווען נאך זעקס טאג פארציילט ער מיר א מעשה אזוי, ער זאגט מיר הער אויס, מיין טאכטער איז הרה לזנונים, זי איז שוואנגער געווארן צו זנות דא אין בארא פארק, זי האט אויך נישט געוואוסט, אז מען דארף זיך וואטשן. ס'איז געווען אפגעשמועסט, ס'איז געקומען א מענטש פון סאוט אמעריקע וואס ער גייט אויסצאלן די האספיטעל, אלעס גייט ער אויסצאלן, דעם דאקטער, פלאס ער גיבט נאך פֿופֿציק טויזענט דאלער אין טאש, און ער פארט זיך אויף סאוט אמעריקע. און ס'איז אלעס געווען א דיעל, מ'האט געווארט זאל האבן די קינד, ס'האט געדויערט אפאר טעג ביז דער איד איז דארט געווען, ער האט נישט געוואלט אויסזאגן ווייל ס'האט געהייסן טאפ טאפ סיקרעט, לסוף נאך פֿיר טאג וואס אונז זעמער דארט געזעסן, קומט ער מיר זאגן א בשורה טובה, ער האט אן אייניקל, מזל. אויף מאסק און ער דערציילט מיר אז ער האט נישט געוואלט פארציילן ווייל ס'סופאוזד טו בי א טאפ סיקרעט, פרעג איך אים און פארוואס פארציילסטו יעצט יא? זאגט ער ווען מיין טאכטער האט געזען די בעיבי, זי האט עס אנגעקוקט, האט זי געזאגט טאטי בשום אופן געב איך נישט אויף די בעיבי, איטס מיי טשיילד, הייבט ער אן אן מסביר צו זיין דו ביסט א צודרייט א משוגענע האו יו גאנא קאם האום טו מיי האוז אין בארא פארק און יעדער וועט וויסן אז דו האסט א בעיבי וואס דו האסט דו האסט עס איינפאך געמאכט מיט אן עקסידענט. אוט אוו וועדלאק. טאטי דו ווילסט נישט איך זאל קומען אין דיין הויז? איך גיי מיר דינגען א דירה. איי העוו נאו פראבלעם, איך גיי דיך נישט באלעסטיגן און איך וועל מופן אוט אוו טאון קיינער וועט נישט וויסן ווי, באט מיי בעיבי איז מיי בעיבי, און ליינט'ס אין אלע בוקס ווען מען געבט אויף א קינד יו נעווער פארגיוו יורסעלף, דער שך איז געווען א גאון עולם און א צדיק ער איז געלאפן זוכן זיין טאכטער אסתר'ל וואס מען האט זי געגנב'עט, זיבן יאר האט ער איר געזוכט און ווען ער האט איר געטראפן נאכדעם איז ער געשטארבן, ער האט געוויסט ער האט ערלעדיגט זיין מישן און געטראפן אז זיין טאכטער איז ערליך, עניוועי, איז נאכדעם האט דער איד שוין אנגעהויבן צו רעדן ער האט מיר פארציילט ער גייט אהיים נעמען די בעיבי. הי'ל העוו טו פעיס ריאליטי. עס קינד קען נאך טוהן זייער א פיינע שידוך. עס קינד איז נישט מער ווי א פגם ווייל די מאמע איז געווען א נידה. באט אדער דען דעט ס'א כשר קינד. ס'איז נישט קיין יחוס. קען נישט חתונה האבן צו א כהן. האט אביסל ריסטריקשענס. באט ליסען. מ'קען זיין זייער א וואוילע ערליך ערליכע אידישע מאמע. איך זאג עס נישט צו מינימייזן דעם חטא. א חטא איז דא געווען. באט ליסען. איטס ריאליטי. די טשיילד איז היער ענד דאונט דאמפ איט האט ער מיך געוויזן, דעם נעקסטן טאג איז געקומען די פעמילי פון כ'ווייס בוענאס איירעס איז געווען דאכט זיך מיר, ווער דעי אפסעט וואו מען געט זיי נישט די קינד, עניוועי האבן זיי געטענה'ט זיי האבן אויסגעגעבן אזויפיל געלט מיט אלעם די מינימום וואס זיי ווילן אז זי זאל דורכגיין א סייקיעטריק עוועליועישן ווייל זיי האלטן וויבאלד ס'איז יעצט געבוירן איז זי אינגאנצן נאכנישט ביי זיך, לאמיר ווארטן קומען נאך צוויי טאג און זאל זען א גרויסן סייקיעטריסט. דערציילט מיר דער איד, עס איז געווען דער זעקסטער טאג וואס איך בין געווען מיט אים דארט אין שפיטאל, זי איז דורך א סייקיעטריק איוועליועישאן, און זי האט געזאגט פארן דאקטער, ליסען, איי דאנט קעיר האו לאנג די פרוי איז דא געווען, ענד איי דאנט קעיר אבאוט עניטינג, איטס מיי טשיילד, מיי בעיבי, ענד איי עם טעיקינג דיס טשיילד. סא דאס זעלבע האב איך פארציילט דא יעצט פאר די מיידל, איטס יור טשיילד, יור בעיבי, ענד יו וואנט טו נאו סאמטינג? אמאל האט מען זיך געשעמט מיט א מאנגעלויד. און אמאל האט מען זיך געשעמט אז מ'האט געהאט א קראנק קינד, למשל אין סקווער טאר מען א קראנק קינד נישט האלטן אווער נייט, ער זאל גיין אין דר'ערד אריין, דאס קינד, אבער פאר געלט מעג מען כאדעווען יענעמ'ס קינדער, מאנגעלויד מיט אלעם. למעשה, אמאל האט מען זיך געשעמט מיט מאנגעלויד, ביז ס'איז געקומען איין איד לעפקאוויטש אן עושר האט זיך געקענט ערלויבן צו וואקן אין דער גאס און זאגן יא דאס איז מיין קינד און האט איהם ארויסגעברענגט אז ער האט געקענט חתונה האבן אויך. דאס זעלבע איז געווען איינער א חמי בוידיק, און דארט ווען איך בין אין קעמפ איז דא איינער וואס זיין טאטע האט די קליינס רעסטעראנט, איך זאג דיר, איך בין נישט אזא ירא שמים, נישט איך, נאר מער, מער, מער, גרעסערע ערליכע אידן פון זיך זענען נישט אזאלכע יראי שמים ווי ער, און א תלמיד חכם ווי ער האט געזאגט א דרשה, איך האב געוויינט אויף א וויל טשעיר קריפלד אלל היז לייף, דו ווייסט וואס מען קען ארויסברענגען פון קינדער? דאונט דאמפ דעם, אז דו האסט א קינד, אוט אוו וועדלאק, ברענג עס אהיים, זאג דאס איז דער מצב הדור, אונז זעמיר טיף טייער אין דר'ערד, און ווי האוו טו פעיס ריאליטי.

מיינסט אז מען קען דאס באהאלטן? עניוועי. יעצט איך האב געוואלט צולייגן אביסל אז פאר אפאר וואכן צוריק איז מענדעלע חזיר, דער וואס איז נישט פון ראבערט דער אמסטערדאמער רב, איז געווען אין ירושלים און ער האט געפירט א גרויסע שבת התוועדות און ער האט געזאגט דברי כיבושין דברים עומדים על הפרק און די וואך דעם שבת גייט ער פארן אויף בני ברק אבער ער נעמט יעדן מיט אויף מירון און דארטן גייט ער אלע זאגן דברי התעוררות. יעצט איך האב געוואלט וויסן ווען מען קוקט אין נביא וויאזוי יעדער האט זיך שלעכט אויפגעפירט, ס'איז נישט צו פארשטיין, זיי האבן דאך געוויסט אז זיי טוען נישט דעם רצון השם. נאר די תירוץ איז, ס'שטייט עוד אקבץ עליו לנקבציו, ס'איז אלס געווען אזעלכע גרופעס. איינער האט נישט געוואלט ארויס גיין ווייל ער האט געמאכט פרנסה, איינער האט געהאט כבוד, און ממילא האט זיך נישט אינטערעסירט די גאנצע דבר השם, ס'איז געווען וואס דאס הייסט א קלאב, א געדערינג פון א קלאב, די סאטמארע קלאב, מענדעלע'ס קלאב, יעצט איך וויל פארשטיין וואס קען ער געבן דברי כיבושין און דברי חיזוק, ווען ער איז געווען א יונגערמאן, א בחור און א יונגערמאן האט ער דאך געטוהן כל דבר אסור, וואס גייט ער ענק יעצט פארקויפן, עטץ טארטס נישט? פארוואס מעגט ער? פארוואס האט ער יא געמעגט? און דאס זעלבע איז די קשיא אויף חזקי טייטלבוים, טאמער האט ער דאווענען ראש השנה אין קליימער, וויאזוי וויאזוי קען מען האלטן אזא בעל תפילה? פאר קלענערע זאכן האט מען ארויסגעווארפן מענטשן פון שילן. און נאכדעם וויל איך פרעגן נאך א זאך, אהרן האט מתיר געווען אז ס'זאל חתונה האבן דאס ווייבל און זי וואוינט אין שיכון סאטמאר און זי האט שוין א קינד א ממזר להלכה געברענגט אויף די וועלט די פייערווערקער. איך וויל פרעגן א שאלה, דאס אלעס האט נישט מיט אידישקייט? אויף דעם דארף ער נישט מעורר זיין. יעצט, ס'איז דא איינער יואלי הירש, וואס ער איז נעבעך דארטן אין ארץ ישראל געשטארבן, זיין טאטע איז דא פון אמעריקע, עטץ ווייסט די גאנצע מעשה, פלוצלינג געשטארבן אין שיכון סאטמאר. נאכדעם איז דא א צווייטער הייסט אבא דייטש, און ער איז ארויפגעגאנגען אויפן דאך, און מ'זאגט ער איז אראפגעפאלן, איך בעט ענק רבותי, לאמיר פעיסן ריאליטי, ער איז אראפגעשפרינגען און ער לעבט נישט, און באהאלטס עס נישט, ווייל די שאלה איז צו ער געהאט ווי צו גיין ווען ער געהאט פראבלעמען, אלעס באהאלטן, ער איז ארויפגעפאלן אויפן דאך, ארויפגיין אויפן דאך און אראפגעפאלן, עפעס אינטערעסאנט לעצטנס פאלן די מאיער מיידל איז ארויף אויפן דאך און אראפגעפאלן, וואס איז דאס, די נביא וויינט אז יעדער איז ארויפגעגאנגען גגות, יעדער איז ארויפגעגאנגען אויפן דאך, און נעבעך אראפגעפאלן, רבותי נעמטס ענק אין די הענט אריין. יעצט, דער אבא דייטש איז געווען א סאטמארע תלמיד, ער האט געוואוינט אויף רחוב רבי עקיבא. יעצט, די רצועות, זענען זיי שוין מודה אז ס'איז טרייפענע רצועות, כ'האב שוין גערעדט פון דעם יארן. יעצט איז ארויסגעקומען די עדה החרדית אז מ'ברענגט אריין שופרות פון מאראקא און אלע זענען פסול, זענען אלע נסדק, זענען געפלאצט און געקראכט, און מ'זאל נישט קויפן נאר מיט א הכשר. סאו למעשה איז אזוי, וויבאלד חיים הערש איז דאך א מחותן מיט ר' לייב, ר' לייביש טייטלבוים, העט מען נישט רעדן פון דעם, מעט נישט אויסזאגן דעם אמת וואס דא גייט פאר, מעט נישט זאגן צו ער איז געווען דער אוהב צו דער נירבאטער פאר זלמן לייב פיליפ, און מעט נישט פארציילן אז ער האט נישט פארשטאנען צום בוטשער סטאר כי הי' איז זעט נישט און ער געגעבן יארן א הכשר, ער מיטגעפלויגן מיט ר' אהרן מיט א פרייוועט פליגער, יעצט איז ער געפארן פרייוועט ארויף אין הימל. רבותי, הערטס אויף מיט די לצנות, מען מאכט א גרופע. מען ווייסט אפילו נישט אז מען דארף רעדן פונעם אייבערשטן און פון זיין תורה און וויאזוי מען פארבעסערט זיך, מענדעלע טוט אונז געבן חיזוק. יעצט פארשטיי איך פארוואס מען האט געזינדיגט דעמאלטס, ווייל ס'איז געווען אזאלכע גרופ לידערס ווי מענדעלע. וואס זאל ר' אהרן טון אז מענדעלע איז זיין זון? און וואס זאל ר' אהרן טון אז ער אליינס איז וואס ער איז געווען? און וואס זאל ער טון אז ער איז זאליקא? הע, דאס איז די בעסטע וואס מען האט אונז איבערגעלאזט מיט כי לבעבור נסות ה' אתכם בא, דער אייבערשטער וויל אונז מנסה זיין, צו צו מיר האלטן תורה ומצוות צו נישט. סאו די אלע וואס זיי פארן מיט שוין דעם שבת אויף מילאן, זאלן וואטשן אז מענדעלע זאל זיי נישט טאטשן אין מקווה, און מענדעלע זאל זיי נישט טאטשן ערגעץ ביינאכט. ער איז נישט געווארן אויסגעהיילט. ער האט געזען יו קען געט עוועי וויט איט און זיין א גרויסער רב צו א גרויסער רבי וועט ער נאך אמאל אויך זיין. שוין, יעצט העמער גיין ווייטער. כ'וויל ענק זאגן באמת, יעדער דארף די חיזוק, איז כ'האב נעכטן געהאט א גרויס חיזוק, איינער האט מיר פארציילט, אז ער איז א מנהל אין א תלמוד תורה יארן לאנג, און ווען איך בין ארויסגעקומען מיט מיין מנוול'ישן האטליין פלעגט ער עס אויסהערן נאר ער האט זיך נישט געהאלטן צו מנוול'יש, ער זאגט ער געווען אזוי אויסגעטון פון די אלע שייגעץ שטיק וואס גייט פאר אין חדר אז ממש ער האט עס נישט געגלייבט, ער זאגט מיר הרב נחום איר זענט מיין מורה דרך, איך הער אייך נאך היינט אויך אויס, ווען נישט איר וואלט איך נישט געוואוסט. וויאזוי צו הענדלען. נו מ'האט מיר פארציילט נאך א זאך, ס'איז דא אין מאנסי, ס'איז דא די ניינטע קלאס, די בחורים זענען זייער שווער, א שווערע עידזש, און מ'גייט יעצט אריין מיט די אכטע קלאס און די ניינטע, האבן זיי זיך אלע אראפגעזעצט און געזאגט, אונז האמיר א פראבלעם וואס עמער טוהן, ווייל די פריעריגע ניינטע כיתה איז אין דר'ערד. איז געבליבן אז זיי האבן געמאכט א החלטה אז זיי גייען האלטן די אכטע מיט די ניינטע עקסטרע, זיי זאגן נחום ראזנבערג האלט אונז אין איין זאגן בחורים וואס נישט פון די זעלבע עידזש טארן נישט זיין אינאיינעם ווייל דער בחור פון די ניינטע כיתה ווייסט שוין אלעס און דער בחור פון די אכטע כיתה ווייסט שוין אויך אלעס אבער האט עס נאכנישט אויסגעטרייט סאו למעשה האבן זיי מיר געגעבן א גרויסן שקויעך. פאר די עצה. דאס איז וויזשניץ אין מאנסי גייט עס מאכן. יעצט העמער גיין ווייטער. איך האב געטראפן א באס דרייווער אפאר טעג צוריק זאגט ער מיר הרב נחום איך קען אייך נישט באדאנקען פאר דעם וואס איר האט איינגעפירט אז מען זאל האבן איבעראל ווידעא. כ'וועל אייך דערציילן א מעשה. א מאמע האט אראפגעשיקט א פינף יעריג קינד אויפצופיקן א פיר יעריגן קינד. ווייל איר ווייסט דאך אין ווילימסבורג קינדער איז דאך דא גענוג. הו רילי גיווס א פלייאינג הוט? געשעהט געשעהט. געשעהט נישט געשעהט נישט. באגראבן, טויט, ניפטר פיפטער, ס'גארנישט. למעשה האט זי אראפגעשיקט א פינף יעריג קינד און דאס קינד איז אראפגעפאלן, ליידער, דאס קינד איז אראפגעפאלן האט זיך צובלוטיגט דעם קאפ, די מאמע קאלט אפ דעם דרייווער זאל נישט אוועקפארן, קומט שוין אראפ און זאגט פארן דרייווער קוק ס'איז געשען אין דיין באס און וויבאלד ס'איז געשען אין דיין באס גיי איך סוען די ישיבה, שוין ער ציט אריין דעם באס אין פארק, ווייסט דאס ווען ס'מאכט פס אזא לופט דעמאלטס קען עס נישט פארן און. ער גייט צו צום ווידיאו און ער ווייזט פאר די פרוי פון ווידיאו אזוי, זעהסט? דו ביסט נישט דא געווען און דו זעהסט דעם פיקטשער פון דיין קינד פערפעקט קלאר אן א לאך אין קאפ און אן א בלוטן. און יעצט גיי איך דיר זאגן איין זאך, איך רוף יעצט די פאליס, ווייל אזוי ווי דו ביסט נישט אראפגעקומען נעמען דאס קינד, העט די עי סי עס, די טשיילד פראטעקשאן, צונעמען דאס קינד פון דיר. וואסער רעכט האסטו געהאט אראפצושיקן א פינף יעריג קינד אויפצופיקן א פיר יעריג קינד? קיצור די מאמע האט זיך דערשראקן און זי געזאגט איך בעט אייך לאזטס מיך ארויס פון געשעפט כ'האב אייך גארנישט געזאגט און כ'גיי ווייטער. זאגט מיר דער באס דרייווער נחום ווען נישט דו און נישט דיין ארבעט וואס דו לייגסט אריין כוחות אין כלל ישראל וואלט איך געקענט אדער געמוזט באצאלן א פאר טויזענט דאלער אדער די ישיבה וואלט געמוזט באצאלן כ'וואלט געהאט א שלעכטן נאמען אויף מיינע לייסענס מ'וואלט מיך נישט געהייערט נאכאמאל יעדער וואלט געזאגט מיט די חיה וויל איך נישט פארן כ'לאז נישט מיינע קינדער פארן סאו

ס'דא איינער וואס ער הייסט זלמן זאב פאלאק. בקיצור, זיין טאטע עליו השלום האט געדאוונט דא מיט מיר אין וויזשניץ אלע יארן ראש השנה, ער איז געווען דער בעל מקרא, ער איז געווען פון אונטער אפשע, געווען זייער א וואוילער איד, ער איז געווען א איד א מולטי מיליאנער מיט הייזער, בקיצור, האט ער א זון זלמן זאב פאללאק, און ער האט א זון אברהם לייזער פאללאק וואס מ'האט אים נעבעך געהארגעט ווען ער איז געגאנגען אויפפיקן די רענט, וואס מ'האט קיינמאל נישט געטראפן ווער ס'האט אים געהארגעט, און נאכדעם האט ער איינעם יצחק אלטער פאללאק. יעצט דער זלמן זאב איז דער עלטערער. ער האט געהאט אמאל אן איידעם גאנץ, זיי האבן זיך געגעט, ער איז געווען א טיטשער אין, ביי שרול האגער המצרי, און שרול האגער האט אים גע'פסק'נט וואס צו טון, און זיי האבן נישט געוואלט פאלגן, וועגן קינד האט זיך געהאנדלט, בקיצור, ער איז געווארן שפיץ מעסער מיט שרול האגער המצרי, זי האט חתונה געהאט, און פארטיג. למעשה איז אזוי, דער זלמן זאב פאללאק איז נישט גורס, גורס דעם גאנצן חרם דרבינו גרשון, ער זאגט איך האב איין ווייב אבער ווי שטייט איך טאר נישט האבן נאך א ווייב, האט ער מיטן אינטערנעט זיך געשריבן מיט א שיין א גויטע א שיינע יונגע א מחיה, זיין ווייב איז דאך שוין אן אלטע באביטשקע. עניוועי, ליטל דיד הי נאו, זיך געמאכט אן אפוינטמענט אין נייעק, איך האב א פלאץ, און דארט קען מען אויפפיקן חברה, אבער זעט אויס מען קען נישט, בקיצור זי איז געווען אן אנדערקאווער פאליס, מען האט אים איינגעזעצט, און ווען מען האט אים געמאכט די פיקטשערס אין די נוספעיפערס, איז אים געקומען האט ער אראפגענומען דאס קאפל, ס'זאל נישט זיין קיין חילול השם, וואס איז מיט די בארד האסטו געדארפט אראפנעמען מיט די פאות, עניוועי. רבותי, דאס איז שוין וויזניץ, דאס איז שוין די חסידישע אינגעלייט, ער פלעגט ארומגיין א גאנצע צייט ס'קאכט שבת שבת און גערעדט צו יעדן וועגן שבת, און שטעל דיר פאר, דיינע מחותנים זענען פון די חשוב'סטע פון וויזניץ, פון מאנסי, וואוילע אינגעלייט. זיין גאנצן יחוס קען איך נישט, אבער דאס איז וואס איך קען. איך דענק זיין שווער האט געהייסן הערשל שטארק, ער האט געהאט א גראסערי סטאר דארט אויף סאוט צען, בקיצור איז למעשה. איז האט מען אים געכאפט, מ'האט אים איינגעזעצט אז ער האט געוואלט עובר זיין אויפן חרם דרבינו גרשום און ער האט געוואלט נעמען נאך א פרוי, דאס איז שוין פון די חסידישע אינגעלייט מיט ווייסע זאקן, דאס איז שוין די שפיגעלע פון וויזשניץ, ס'איז שוין נישט קיין אינגעלייט, ס'איז שוין אלטע מענטשן, ער פיקסט וואשערס מיט דרייערס, ס'קען גאר זיין ער האט שוין אסאך פרויען אנגעדרייט אויכעט מיטן דרייער. עניוועי איז ער דאך ברוגז מיט שרול האגער המצרי ווייל ער האט ארויסגעווארפן זיין טאכטער האט נישט געוואלט פאלגן וואס דין תורה האט געפסקנט זי געווען א טיטשער האט מען זי ארויסגעווארפן יעצט דאס אלעס איז א פראסק פאר וויזשניץ זיי קאלן מיך אליין אפ נאכדעם די וואס האבן נאך נישט געהאלטן פון דיר האבן שוין אנגעהויבן צו האלטן אויב ס'קען געשען צו אזא אינגערמאן דען וויר פינישט. און דאס איז נאכדעם וואס איך האב אנגעווארנט די גאנצע צייט מען זאל נישט גיין מיט שיקסעס דעם זומער, ס'איז געווען ברוך השם זייער פיין דער זומער, ס'איז געווען עטליכע פראבלעמס, ס'איז געווען אן עקסידענט וואס א מיידל איז שוואנגער פון בארא פארק וואס איך רעד דערפון, אבער מאר או לעס איז עס געווען גאנץ פיין רואיג, ס'איז נישט געווען אזוי ווי אמאל, אמאל פלעגט זיין דרייסיג פערציג בחורים, האבן זיך געטראפן מיט דרייסיג פערציג מיידלעך דארטן, געגאנגען באולינג אין סאוט פאלסבורג. צו קיימישא, און ס'איז געווען ביינאכט האט מען געגעסן די קעיק די בראוניס, און מען האט געמאכט נעבעך זנות אינמיטן די גאס, די פאליס פלעגט איינזעצן, די זעלבע האמער געהאט אפאר יאר צוריק אין מאנטיסעלא, די פאליס ארבעטן מיט, באט עניוועי, ס'איז א א חילול השם שאין כדוגמתו, יעצט קאלט מען מיך אפ פון וויזשניץ, פארוואס פארציילן זיי מיר דאס? ווייל זיי טענה'ן אזוי ווי איך האב געזאגט אז איך גיי פארן אויף ארץ ישראל אויף ראש השנה יום כיפור און סוכות וואלטן זיי געוואלט וויסן אפשר קען איך איבערדרייען אז איך זאל נישט פארן פרעג איך פארוואס נישט זאגן זיי ווייל דער זלמן זאב פאללאך האט געהאט אזא מין הייליגע ארבעט אז ער פלעגט בלאזן אין צוואנציג אשל דארט איז געווען אמאל די ישיבה היינט וואס איך ווייס א חלק פון תלמוד תורה דארט קומען זיך צאם אלע ווייבער ראש השנה און ער האט פאר זיי געבלאזן שופר. שטעל דיר פאר ווי אונז האלט מיר, דער בעל תוקע, ס'איז אנבעליוועבל, סאו פרעגן זיי מיך, אפשר וואלט איך געקומען בלאזן שופר ווייל זיי האבן געהערט אויפן האטליין, כ'האב געזאגט אפאר וואכן צוריק אז איך קען בלאזן שופר, וויל איך זיי ענטפערן זייער קלאר, איך טריי מיך צו דערווייטערן פון די אלע חששות און חששות דחששות, ווייל מענטשן זוכן דאך אויף מיר. צרות. מה דאך אז כ'האב נישט קיין שיקסעס, אין אוקריינע האט מען שוין ארויסגעלאזט א נאמען אז כ'האב אזוינפיל און אזוינפיל שיקסעס און אזוינפיל שרצים, כל שכן נאך אז כ'וועל קומען נאנט צו פרויען. כ'זאל בלאזן שופר, א פרוי וועט זאגן אוי כ'האב אויף איר געקוקט, א צווייטע וועט זאגן כ'האב אויף איר געשמייכלט און א דריטע וועט זאגן כ'האב איר געטאטשט. עטס זענטס משוגע? עטס זענטס צודרייט? ס'איז אנבעליוועבל! ס'שטייט אז א פרוי מוז הערן אלע הונדערט קולות? זאל אריינקומען אין שול און הערן איין קול! און כ'האב שוין געזאגט אין אלע דרשות פון אלע יארן, טאמער איז זי ביזי מיט בעיביסיטן איז זי פטור פון תקיעת שופר, ס'א מצות עשה שהזמן גרמא, ס'איז נאר א געפיל ווייל ס'הייסט דער שופר איז ממתיק אלע דינים, לאמיך דיר זאגן, איין בעיבי וואס דו וואטשסט וואס דאס איז דעם אייבערשטנ'ס א קינד איז ממתיק מער דינים ווי הונדערט קולות, טראסט מי, ווייל דאס איז דיין אויפגאבע, סאו ווילסטו איך זאל וועגן דעם דא בלייבן? קודם כל זאגסט דאך מיר נאכנישט וואו איך זאל דאווענען, כ'וואלט שוין דא געבליבן אבער וואו וועל איך דאווענען? איך טאר דאך נישט דאווענען אין בית מדרש ווייל ישראל האגער האט דאך געלייגט א חרם אויף מיר, איז במילא האב איך דאך נישט ווי צו דאווענען עניוועי, און צו גיין מוצא זיין פרויען? נע איך ווייס נישט וויפיל חיוב זיי זענען, איך האב ענק שוין געזאגט, טאמער איז זי ביזי וואטשען קינדער האט זי נישט קיין שום חיוב, און די וואס האבן שוין נישט קיין קינדער זאלן גיין אין בית מדרש, און נאכדעם איך האב מורא נאך א זאך טאמער קומען זיי אנגעשמירט מיט פערפיום און מיט קאלאון קען געשען חלילה די זעלבע ווי מיט חצקל טייטלבוים. עס האט אים געמאכט א קישוי אבר ווער ווייסט וואס עס קען צוקומען, חס ושלום, איך וואטש מיך און איך היט מיך פאר די זאכן, איך רעד נישט מיט א פרוי קיינמאל, אפילו אין די גאס נישט, נאנט פנים אל פנים, אויפן טעלעפאן בין איך דאך מחויב אויסצוהערן, סאו אויב איך קען בלאזן שופר אויפן טעלעפאן וואלט איך עס אפשר געטון, אבער איך ווייס נישט וועלכע גוי עס וועט אויפהייבן דעם טעלעפאן קאלן ראש השנה. עניוועי, סטאפ די נאנסענס, וויזשניץ עטס זענטס פונקט ווי יעדער. יעצט, כ'האב געוואלט אביסל נאך רעדן וועגן די פרשה פון זלמן זאב פאלאק. קודם האב איך געוואלט וויסן, ישראל האגער, פארוואס האט מען מיך געלייגט אין חרם? ווייל איך האב א מנוול'ישן האטליין. איך וויל דיר זאגן, די מין מנוולות ווי צו באשטעלן א מיידל, פון דעם האב איך דאך בכלל נישט גערעדט. איך קען זאגן אז איך האב קאליע געמאכט די מענטשן, ווייל איך האב גערעדט פון אלע מיני מנוולות, און ממילא איז ער קאליע געווארן. אבער איך האב קיינמאל נישט גערעדט פון באשטעלן א מיידל. איך האב גערעדט פון משכב זכר, איך האב גערעדט איינער גייט אין מקווה, ס'ווערט אים א קישוי אבר, ער קען זיך נישט קאנטראלירן. שוין, האט ער א שטיקל פראבלעם, נישט וואס איך דזשאסטיפיי עס, אבער דא איז געשען א מורא'דיגע זאך, ער האט באשטעלט א מיידל, זיי דערציילן אז די צייט פון חתם סופר, געווען אמאל א בחור, ס'האט באשטעלט א מיידל, און ער האט איר געהייסן ציילן שבעה נקיים, און זי איז געגאנגען אין מקווה, בקיצור, און שפעטער ס'ארויסגעקומען האט די חתם סופר ארויסגעווארפן פון די ישיבה. האט ער געטענה'ט, רבי, איך האב דאך געטון אלעס כדת וכדין. נאכדעם האט ער געטענה'ט, איך האב א חבר וואס האט די זעלבע געטון, ער האט בועל געווען א מיידל, א שיקסע, איך ווייס, אין פרעשבורג. זאגט דער חתם סופר, אים וועל איך לאזן און דיך וועל איך ארויסווארפן, ווייל דו האסט געטון אזא מין געוואלדיגע רשעות, זיבן טאג האט זי זיך געמוזט רייניגן און דו האסט געוואוסט יעדן טאג דו גייסט עובר זיין אויף א איסור, און דו גייסט טון א זאך וואס דער אייבערשטער וויל נישט, און ס'קען זיין ס'וועט שוואנגער ווערן, ס'וועט זיין געפערליך, אלעס האסטו פארקוקט פאר דיין צוויי מינוט'דיגע תאווה, יענער איז געגאנגען און געזען א מיידל, ער האט געכאפט און ער האט געטון, נישט וואס ס'איז א דזשאסטיפייד, אבער אויף דעם איז דאך דא א יום כיפור מיט א תשובה, איינער גייט אין די גאס, ער פארקוקט זיך אמאל אויף א מיידל, ער זעט א שיקסע, זי גייט. אויסגעשניטן, ס'איז א גרויסע עבירה, ס'נישט דא וואס צו רעדן, אבער ס'איז נעטשור, ער מוז גיין אין די גאס, און ער האט געבעטן אויב איך נכשל בעט ער דעם אייבערשטן ביי סלח לנו זיי מיר מוחל כ'וועל עס טרייען מער נישט צו טון, אבער גייסט באשטעלן אויפן אינטערנעט א שיקסע? דאס איז דאך אנבעליוועבל, דו מיט ראבינאוויטש האט געטון די זעלבע זאך, דער ראבינאוויטש איז געווען א רב פון א שול און ער האט אלעס פארלוירן, יעצט וויל איך דיר זאגן, קודם כל זאלסטו פליעדן נאט גילטי, האב נישט קיין מורא, דער דזשאדזש גייט דיך פריי לאזן, ווייל סרול האגער המצרי האט גענוג קאנעקשאנס, אבער כ'הער זאגן דו ביסט יעצט ברוגז מיט סרול האגער המצרי, סאו נעם דעם ראש הקהל קליין וואס ער האט בועל געווען זיין סעקרעטערי, און זאג אים קוק אהער, דו האסט דיין סעקרעטערי בועל געווען, האסט געבויעט א בית מדרש, איך געב אויכעט געלט, האב איך גענוג, איך געב א מיליאן צוויי פאר וויזשניץ. דארפסט דיך נישט זארגן, מ'וועט גראד זאגן דעם דזשאדזש, און דער דזשאדזש וועט עס זוגיבי איז דער דיסטריקט אטוירני, מ'וועט דיך גראד ארויסלאזן, וואטש ענד סי, דארפסט נישט זיין דערשראקן וועגן דעם, ס'איז א דזשאוק, עניוועי, די גאנצע לאו סיסטעם ביי ענק אין מאנסי איז א דזשאוק, און נאכדעם וויל איך דיר זאגן נאך א זאך, ס'איז געווען א בחור'ל וואס האט מיך אפגעקאלט, ער האט מיך זייער מיאוס אריינגעזאגט, ער האט געזאגט ער איז מיינס א קאזין, ליידער, מיט אלעם, שפעטער ער האט מיך צאמגעשאלטן איך זאל. פייגערן אין ענגלאנד מיט אים, מען זאל מיך האלטן פינף טאג, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. ער האט אפגעקאלט א וואך שפעטער אז ער בעט מיך איבער, האט זיך נאכגעפרעגט ביי ערנסטע מענטשן, מען טאר נישט שעלטן קיינעם, און ער זאל מיך איבערבעטן. ער איז געגאנגען, האט מיך איבערגעבעטן אויף א טעלעפאן, און איך האב עס ארויפגעלייגט אין פאבליק, איך האב געזאגט איך בין אים מוחל. א יונגער בחור, מ'האט אים אנגעהיצט דארטן, ער מיינט דאך עס נעבעך ערנסט. בחור לעבן, איך וויל דיך עפעס פרעגן, יעצט פארשטייסטו שוין פארוואס כ'האב ארויפגעלייגט דעם גאנצן האטליין און פארוואס איך דארף האבן א האטליין, און פארוואס מ'מוז באשמוצן וויזשניץ? וויזשניצער רבי איז אן אלטער איד פון איבער נײַנציק יאר, ער זיצט ביי יעדע אסיפה פון סקולענער ווען מ'רעדט פון אינטערנעט. וויאזוי איז דאס אז א וויזשניצער אינגערמאן האט אינטערנעט? ווי געקומען צו דעם פאלאק אינטערנעט? כ'מיין, איך בין נישט קיין וויזשניצער חסיד, בין איך נישט מחיוב צו פאלגן, רייט? אבער. ער איז דאך מחיוב צו פאלגן, ער געט דאך א צעטל פארן רעבן, ער האלט דאך אז נאך הונדערט און צוואנציג אויף יענע וועלט וועט ער דאך זיצן ערגעץ לעבן רעבן, ער געט דאך געלט פאר וויזשניץ. און נאכדעם וויל איך דיר זאגן נאך א זאך, קוק וועסט עס פארשטיין, וויזשניצער רבי טוט עס ווייל זיין קהילה איז פארכאפט אין דעם מין זנות, שטופי זימה. א נארמאלער מענטש וואס האט אינטערנעט גייט נישט ארויף דערויף, און אז ס'מאכט זיך א ראיה אסורה דרייט ער זיך אויס, אבער צו גיין שרייבן טעג און וואכן פאר א מיידל וואס. דערווייל איז עס געווען א פאליס דעטעקטיוו. אבער צו גיין שרייבן דאס איז דאך די גרעסטע חוצפה וואס איז דא, און נאך א זאך. די פאליס טאר נישט ענטרעפן קיינעם, זיי טארן דאס נישט טון, צוריק צו שרייבן און דערמאכן, זיי טוען דאס נאר דעמאלטס ווען יענער איז שוין געגאנגען אווער אלל לימיטס. סאו איך וויל דיך פרעגן עפעס א שאלה, זיי שרייבן אהין מען שרייבט צוריק ס'דויערט וואכן, דער אינגערמאן האט זיך נישט געכאפט אז טאמער עט ער דאס טון היז סקרואינג אפ היז האול פעמילי, די קינדער, די אייניקלעך, די אוראייניקלעך עד סוף כל הדורות? איי הי דידענט טינק אבאוט דעט? ארייט היינט איז נישט קיין פראבלעם ווייל ס'איז דא גענוג חזירים וואס מ'האט שוין געכאפט וואס מ'האט זיך אן מיט וועם משדך צו זיין. מען דערציילט א מעשה, א מורא'דיגע מעשה. א איד האט אמאל געוואלט ווערן א מורינו. צו וואס האט אים אויסגעפעלט צו זיין א מורינו? ער האט געוואלט האבן כבוד. גייט ער צום רב און ער זאגט פארן רב, מאך מיך פאר א מורינו. זאגט דער רב, איך קען נישט, דו ביסט נישט. זאגט ער אים, און וואס איז אז איך בין נישט? זאגט ער, עסט קומען אויף יענע וועלט דיך וועלן זעצן צו די מורינו'ס, עט מען זאגן מען קען דיך נישט זעצן צו די מורינו'ס ווייל אלע מורינו'ס וועלן אוועקלויפן ווייל דו ביסט נישט, וועט מען דיך צוריק שיקן צו דיינע חברים, און דיינע חברים נישט וועלן זיצן מיט דיר ווייל דו ביסט דאך א מורינו, וועסט דאך בלייבן קרח מכאן וקרח מכאן. עניוועי, א קלוגער איד זאגט אים, הער אויס, גיי טראג אריין א גאלדענעם רייניש פאר די רעבעצין, עסט זעהן אלעס וועט זיין אין ארדענונג ווייל דארט איז נישט דא צו עסן אויף שבת, טראגט ער אריין א גאלדענעם רייניש און די רב לאט אים רופן, כ'האב מיך מיישב געווען איך מאך דיך יא פאר א מורינו, פרעגט ער אבער רבי האסט דאך געזאגט אז אין הימל וועלן די מורינו'ס נישט וועלן זיצן מיט מיר און מיינע חברים וועלן אויך נישט וועלן זיצן ווייל כ'בין געווען א מורינו, זאגט ער דו נאר וואס דו ביסט ס'איז דא אסאך אסאך אזאלעכע פעיקערס ווי דיר גענוג און נאך, זארג דיך נישט עסט האבן דארטן אויכעט מיט וועם צו זיצן. און די זעלבע דא, ס'איז שוין דא אזויפיל חזירים אז ס'איז שוין דא מיט וועם זיך משדך צו זיין, יעדער מיט זיין קאטאגאריע, איינער א משכב זכור'ניק, קען זיך שוין משדך זיין מיט א משכב זכור'ניק אפילו מיט א רב, מיט א מורם ריין, און איינער וואס ס'זוכט שיקסעס, פערצן יעריגע, קען זיך משדך זיין מיט פערצן יעריגע שיקסעס, ראבינאוויטש איז א רב, ער האט אויך געזוכט פערצן יעריגע שיקסעס, דאס איז די מונקאטשער שטינקאטשערס. א קארן, ס'איז שוין דא היינט אלעס! וואו! דאס איז וואס ער האט נישט פארשטאנען וואס ער טוט יעצט אזא מין געפערליכע עוולה, און יעצט וועסטו שוין פארשטיין בחור לעבן פארוואס איך שריי די גאנצע צייט, איך האב א האטליין און איך בין מעורר אז מען זאל עס נישט טון, ווייסט וויפיל אזאלעכע אינגעלייט וואלטן עס געטון ווען נישט די האטליין וואס איז זיי מעורר? זאג מיר צענדליגע אינגעלייט, סא דו האסט נאך אסאך צו לערנען בחור לעבן, יעצט לאמיר גיין ווייטער, דער אינגערמאן איז געגאנגען און ער האט געשריבן אז ער וויל זיך גיין טרעפן מיט אזא מיידל, איך וויל דיר זאגן, ס'איז אזוי אינטערעסאנט, גייסט אין די גאס, זעסט א הסתכלות אסורה, דרייסט דיך אויס, דו גייסט אין א מקווה, ס'הייס דאס וואסער, ס'ווערט א קישוי אבר, א בחור'ל שווימט דיר צווישן די פיס, אקעי, ס'איז א גרויסע פראבלעם, אבער ס'איז געשען. אבער אז מ'גייט און מ'נעמט און מ'שרייבט א בריוו אז איך וויל א וואך ארום צו צוויי וואכן ארום וואוינען מיט א שיקסע, איז נישט די פשט אז ס'איז דאס א יצר הרע, די יצר הרע איז דאך א היינטיגער. פשט איז אז דו ברענגסט דיין יצר הרע צו זנות, נישט דער יצר הרע ברענגט דיך צו זנות, ווייל דאס איז דאך א דבר שלא בא לעולם נאך, זי איז נישט דא, דו קענסט זי נישט, האסט זי נישט געזען, און די גמרא זאגט אז קיין תאווה איז נישט שולט נאר ביי א זאך וואס מען זעט, א זאך וואס איז שם בעינים, און נישט דא קיין יצר הרע, סא דו ביסט ממש, דו ביסט דו געווארן. מער פונעם יצר הרע, די רעגעלעישאנס וואס דער אייבערשטער האט אריין געגעבן אינעם יצר הרע האסטו געגאנגען אווער באורד אלל די באונדעריס, און יעצט וועט עטס אלע אין וויזשניץ פארשטיין פארוואס דארף נחום ראזנבערג האבן א האטליין, פרעגט אייך נאך ביי אייערע קינדער וועט איר הערן וויפיל מענטשן טוען זיך אפשיידן פון צו זינדיגן, מ'פארט נישט אין די האטעלס, טוען נישט אסאך זאכן ווייל נחום ראזענבערג זאגט מען טאר נישט און נחום ראזענבערג זאגט מ'וועט דיך כאפן עסטו נישט קענען אראפשמערצן די בושה און קומט מען נאך נחום ראזענבערג איז אין חרם סרול האגער מילא דו ביסט אריינגעקומען האסט געזען ווי א פרוי ס'הענגט איר די בריסטן זי האט געהאלטן אינמיטן געבן צו זייגן האסט דיך פארלוירן ס'איז נישט קיין תירוץ אבער איך הייב עס אן צו פארשטיין אבער דו האסט נישט געמאכט אן אפוינטמענט שמחה זאב מייזעלס האט געמאכט אן אפוינטמענט מיט אן אשת איש אין א האטעל ווייל ער האט געוואלט מיט איר מזנה זיין. דער לאנדסבערגער רב האט געמאכט אן אפוינטמענט אין א האטעל מיט א יונג ווייבל ווייל ער האט געוואלט מיט איר מזנה זיין. כ'וויל ענק זאגן די רבנים פירן זיך אויף ווי די גרעסטע מנוולים. גרעסער ווי יעדע נארמאלע מענטש פון כלל ישראל. סאו פאלאק דו האסט אסאך געלט, מאך דיר נישט צוטון, ס'איז גארנישט. מ'האט נעבעך נישט געכאפט דער וואס האט געהארגעט דיין ברודער אויך נישט דער דזשאמבאר. מ'האט נישט געכאפט. ער איז נישט געווען דער ריכטיגער מענטש. זארג דיך נישט. גיי אריין און זאג אז ס'איז נישט געווען דו. גיי זאג ס'איז געווען ישראל האגער. ביסט דאך ברוגז מיט. עניוועי, ס'איז ביטערע נייעס, און איך בין מסביר נאכאמאל פארן עולם, נישט איין האטליין ווי מיינס דארף זיין נאר נאך צען, מעורר צו זיין דעם עולם. א רב האט מיר געזאגט אז מ'האט געוואלט נאכאמאל צושפארן מיין האטליין ווייל זיי האבן געמיינט אז זיי האבן מצליח געווען עפעס אין ארץ ישראל איז דא אזא האטליין וואס ס'געט ארויס אלע שמוץ אויף יעדן און ס'הייסט נייעס, בקיצור האבן זיי געמיינט אז זיי קענען צושפארן. יענעם, און זיי האבן שוין גערעדט נחום ראזנבערגס אויך, האט זיך אויפגעשטעלט א רב און ער געזאגט אז מען שפארט אים צו זיין האטליין נעם איך עס איבער איך גיי עס פירן דאס ראטעוועט כלל ישראל יעצט נארמאל אזא זאך אז איינער האט עס געטוהן וואלט מען געזאגט אז ער האט געהאט א ספידינג טיקעט און מען וואלט עס פארשוויגן ניין ס'מוז ארויסקומען איך וויל פרעגן יעצט יעדן איד וואס ער וואוינט אין וויזשניץ אין מאנסי צי א איד וואס וואוינט אין סקווער האו סעיף אר יור טשילדרען דער אז אזא ערליכער פיינער מענטש וואס בלאזט שופר פאר אלע ווייבער ראש השנה, און ער הייסט אן איש מכובד מאוד, ער גייט ארום א גאנצן טאג שרייען שבת, אז ער קען גיין שרייבן פאר א פערצן יעריגע מיידל א שיקסע אז ער וויל מיט איר וואוינען, און וואס שטעלט אים אפ אז ער זאל נישט אנכאפן אין מאנסי א מיידל? אדער אין סקווער? אין סקווער מעג מען דאך עס טון, מען האט דאך געוויזן אז משה מנחם האט געטון וואס ער האט געטון און הי גאט עוועי וויט איט, און אזוי אויך הערשי ברייער, ער איז אוועקגעלאפן, סאו. פ וואס וואוינסטו אין מאנסי? האו סעיף אר יור טשילדרען? און נאכדעם וויל איך וויסן נאך א זאך, עטס ווילט צושפארן מיין האטליין, און עטס ווילטס צושפארן דעם אינטערנעט, אפשר איז בעסער אז ס'איז דא אן אינטערנעט, ווייל אזא אינגערמאן האט זיך געמאכט אן אפוינטמענט מיט א מיידל אין נייעק, נישט אין וויזשניץ, עטס קענט כאפן א וויזשניצער מיידל אויך, בפרט נאך. זיין טאכטער. געווען אמאל א טיטשער וואלט ער אהיים גערופן מיידלעך וואס האבן שוואכע הבנה, און ער וואלט זיי צוגעפיקסט. רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, געט אףף יור ווייט הארס. און הייבט אן צו פעיסן ריאליטי, איטס העפענינג אלל אווער, און די רבנים זענען די גרעסטע מנוולים, און מען דארף אנהייבן צו מאכן געוואלדיגע אוועירנעס אז יעדעס יונגל יעדעס מיידל זאל וויסן ס'איז נישט קיין שטח הפקר. און אז ער וויל שרייבן פאר א פאליס עידזשענט. זאל ער עס טוהן געזונטערהייט, נאובאדי איז גאנא סטאפ הים. ער קען עס טוהן. יעצט כ'האב באקומען א ידיעה וועגן דעם פאללאק דעם שייגעץ האב איך באקומען א ידיעה אז ער איז נאך שטאלץ וואס ער האט געטוהן ער איז געווען אין בית מדרש היינט אינדערפרי אין מאנסי ער איז נישט קיין שייגעץ ער איז שוין אן אלטער גוי עניוועי הער איך זאגן אפאר זאכן אויף אים די ערשטע האב איך געהערט זאגן אז ער איז געקומען אין שול און מענטשן האבן אים פארגעהאלטן האסט דאך אראפגעברענגט דיין משפחה האסט דאך אראפגעברענגט וויזשניץ, זאגט ער, הער אויס, אלע רבנים טוען דאך די זעלבע, נו טו איך עס אויכעט, וואס איז ווייל איך בין נישט קיין רב טאר איך עס נישט טון? דאס האב איך ענק געזאגט, מ'וועט אזויפיל זינדיגן, די רבנים וועלן אזויפיל צוזאמזינדיגן אז ס'וועט מער נישט זיין קיין בושה, אין פסוק שטייט למען תהי' יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, אז ס'איז נישט דא קיין בושה זינדיגט מען, און זייט די רבנים האבן אונז אויסגעלערנט אז ס'איז נישט דא קיין בושה, אז מענדעלע חזר קען טון וואס ער וויל, און. און לייביש האט געקענט טוהן אלס בחור וואס ער האט געוואלט, און חזקל קען טוהן יעצט וואס ער וויל, און דער גאלאנטער האט געקענט טוהן וואס ער האט געוואלט, און דער לאנדסבערגער האט געקענט טוהן וואס ער האט געוואלט, און זלמן לייב פיליפ האט געקענט טוהן וואס ער האט געוואלט אין סענדסטריט ווען ער איז געווען א בחור, נו, מאכט א מענטש א חשבון, העי, וואט דו איי קעיר? דעיס האט עטס אראפגעברענגט כלל ישראל. יעצט איז ער אריין געקומען אין בית מדרש און ער האט זיך אנגערופן איינער האט אים געפרעגט וואס האסט געטון זאגט ער אז די רבנים טוען עס מעג איך אויכעט איר הערט ער האט שוין א היתר מאה רבנים איז זאגט אים א צווייטער אה דו ביסט דאך שוין א ש ש אן אלטער שייגעץ פרעגט ער פארוואס זאגט ער דו האסט געהאט אמאל א גרויסן גראסערי סטאר אין מאנסי און מען האט עס צוגעשפארט ווייל ער האט געהאט פלעי בוי מעגעזינס און אזאלכע מעגעזינס מען האט אים געכאפט און מען האט אים געזאגט טו א טובה דעיס מוז גיין און אדער שפארסטו צו אדער דאס מוז גיין. און זיינע אייגענע קינדער זענען געקומען וויינען צו אונז און האבן געזאגט, טאטע, דו ברענגסט אונז אראפ, איך הער זאגן ער האט אזאלכע קינדער, געקליבענע אתרוגים, נישט דא אין וויזשניץ נאך אזאלכע פיינע חשוב'ע אינגעלייט ווי זיינע קינדער, און ער האט זיי אים געבעטן, טאטע, דו ברענגסט אונז אראפ, נו, האט ער זיי געגעבן א מתנה, ס'זאל בלייבן ביז משיח קומט אויף זיין נאמען. אנבעליוועבל! רבותי, ר' נחמן פון ברסלב זאגט אז א מענטש. וואלט נישט געוואלט זינדיגן מיט א גויע ווייל מען זאל אים פשוט נישט כאפן, די בושה עט זיין זייער גרויס, אבער אז ס'איז שוין נישט דא קיין בושה איז דאך שוין נישט דא גארנישט, סאו רבנים יו דזשאסט קיפ איט אפ, עטס טוט סאו פאר יו דואינג א טרעמענדעס דזשאב, קיינער וואלט אונז נישט געקענט אזוי אראפברענגען ווי עטס, שכוח פאר אלע רבנים, אלע חזירים. סאו מיט דעם ענדיג איך די מעשה מיט דעם פאלאק. איך וויל ענק עפעס דערציילן. ס'דא דער תולדות אהרן רבי, דאך א גרויסער פאליטישאן, דא דא דא פון ארץ ישראל. ער זיצט און ליינט דעם איד און ער זעהט מיט יארן צוריק מען האט געלייגט נחום ראזענבערג אין חרם און אין חרם און אין חרם פרעגט ער דעם שישא און זיין גאבן פארוואס האט מען אים געלייגט אין חרם ער האט דאך פאר אונז דא געמאכט די מקווה ער איז דאך זייער א א וואוילער מענטש וואס וויל מען פון אים זאגט ער די רבי ווייסט אז ער האט מגלה געווען אז מלמדים טאטשן קינדער זיי מאכן משכב זכר מיט קינדער זיי מאכן מציצה בפה פאר קינדער אלע גרויליגע זאכן האט ער מגלה געווען און ממילא איז מען ברוגז אויף אים. זאגט דוד'ל ער געט זיך א כאפ נו וואס איז ביי אונז? זאגט אים שישא זאלסט וויסן רעבע ביי אונז איז נישט דא די זאכן אבער דאס האט דאך דער שומרי אמונים געשריבן זיין ספר אז מען זאל רעדן אפן מיט בחורים און מיט קינדער און ביי אונז איז דא די מקווה'ס האלב טונקל כדי מען זאל נישט קענען זעהן און די קינדער זענען אויסגעלערנט אז מען רירט זיך אן שרייט מען. נאכדעם זאגט ער פארן רעבן ביי אונז ווען א מלמד זאל טאטשן א קינד טוט מען אים אויס נאקעט אין די תלמוד תורה מען טראגט אים נאקעטערהייט ביז כיכר השבת, דאס איז בערך א צוויי קילאמעטער אוועק, און מען פראקט אריין אינעם, אזוי אז ווען ער קומט אן אין כיכר השבת איז ער געשוואלן פינף מאל זיין סייז און ס'בלוט אים. דער רבי האט געזאגט, אה, האסטו מיך בארואיגט. יעצט, איך וויל דיר עפעס זאגן, שישא, איך וויל דיר עפעס זאגן, ס'איז אמת אז ס'איז שווערער צו כאפן א קינד אין א מקווה פון תולדות אהרן, ווייל קינדער זענען מער אויסגעלערנט צו שרייען, ס'איז אמת, אבער לאידך גיסא איז טונקל דארט די מקווה און ס'האט אסאך חסרונות, ווי ס'האבן מיר שוין דערציילט מענטשן וואס זענען היינט שוין יונגעלייט, איינעם קען איך דא פון אמעריקע, ער איז אפגעפארן אינגאנצן פון אידישן וועג, ער איז געווען א תולדות אהרן, און מען האט אים געפאטשקעט, וואס האטס געמיינט ס'איז נישט איבעראל די זעלבע? עניוועי, וויל איך ענק פארציילן א מעשה וואס איז יעצט געווען, ס'איז דא א תולדות אהרן אינגערמאן, ס'האט זיך געדרייט דא, ער איז געקומען פאר טערעפי, האט מיר קודם נישט געוואלט פארציילן, שפעטער האט ער געזען אז איך טוה אין די זאכן, איך בין א מומחה, בקיצור ער האט מיר פארציילט אז אין תולדות אהרן,

איז נאך די חתונה האט זיך אנגעהויבן די צרות, זי האט קיינמאל נישט געוויזן קיין ליבע פאר אים, גארנישט, זי האט א שטוב מיט קינדער מיט אים אבער זי האט גארנישט צו טון מיט אים, זי איז געווען אזוי ווי מען זאגט אזוי ווי א ברעט וואס זי איז געלעגן, האט נעווער שאוד לאוו, נישט געוויזן קיין ליבשאפט צו די קינדער אויך נישט, ס'איז א פארביטערטע פרוי. ער האט אנגעהויבן צו הערן אין ארץ ישראל מיין האטליין יארן צוריק האט ער אנגעהויבן צו גיין פאר טערעפי, געגאנגען פאר טערעפי האבן די טערעפיסט געזאגט ס'איז שוין צופיל יארן אריינגעבאקן און מ'קען שוין גארנישט טון. קיצור, זי איז געקומען דא אויף אמעריקע עה זעהן גרעסערע פראפעסארן. דער סוף איז געווען אז אלע האבן מסכים געווען מ'קען גארנישט טוהן און זי גייט זיך יעצט גט'ן. יעצט צוויי קינדער זענען אראפגעפארן פון וועג, אינגאנצן פון אידישן וועג אראפגעפארן, אזוי זיי האבן געהערט די טאטע גייט זיך גט'ן האבן זיי געזאגט טאטע צו דיר וויל מיר צוריקקומען ווייל דו האסט אונז געוויזן ליבשאפט, די מאמע האט נישט געוויזן קיינעם קיין ליבשאפט. נעבעך. בקיצור דאס איז פון די חשובסטע משפחות, איך וויל נישט זאגן דעם נאמען פון די משפחה ווייל ס'איז ממש, איך וויל אייך זאגן ס'איז נישט דא, ס'איז נישט דא אין גאנץ ירושלים און אין תולדות אהרן אזא משפחה ווי די משפחה איז, און פון דעסטוועגן דאך ס'געשעהט, איז דעמאלטס ווען דער שש האט געזאגט פאר דעם דוד'לען אז ביי אונז געשעהט עס נישט, האב איך אים געשיקט א מעסעדזש אז ווילאנג אין תולדות אהרן מאכט מען קינדער אזוי ווי מען מאכט ביי אונז, ביז דעמאלטס עט נישט זיין דאס מין אז ביי אים געשעט עס נישט, ווייל דאס ווייזט אז ס'איז דא אזא זאך וואס דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט א תאווה אין א מאן און א תאווה אין א פרוי, און קיינער איז נישט עקזעמפט פון דעם, און אפילו נישט תולדות אהרן. און יעצט האב איך געזאגט דעם אינגערמאן, ער גייט זיך נעבעך גט'ן, פארט צוריק מיט זיין ווייב, ער גט זיך, כ'האב אים געזאגט גיי אריין צו ר' דוד'ל און נעם מיט א ריקארדינג, קיינער זאל נישט זען, און זאג דעם רעבן, רעבע, נחום ראזענבערג איז גערעכט, ס'געשעהט ביי אונז אויכעט, קען זיין נישט אזוי פיל, אדער קען זיין מ'איז מער באהאלטן ווייל מ'טאר נישט רעדן דערפון, אבער עס געשעהט אלל אווער, אנלעס עטס האטס אן אנדערן וועג צו מאכן קינדער, כ'דענק כ'האב אמאל געלערנט מיט איינעם, כ'האב געהאט א ישיבה פאר חתנים יארן צוריק, האב איך אים געזאגט מען טוט דאס און דאס און דאס, זאגט ער, ס'מוז זיין נאך א וועג צו מאכן קינדער. פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער איך גלייב נישט אז מיין טאטע האט עס געטון צו מיין מאמע, זאג איך מוזט עס דיך אויסלערנען, משה רבינו האט עס געטון, און אברהם אבינו האט עס געטון, און דאס איז די סיסטעם, אנדערש גייט עס נישט, עניוועי, איך הער זאגן אז רבי אהרן לערנט מיט חתנים און זיי פארשטייען נישט, זאגט ער איך האב עס אויך אזוי געטון, די די ביסט דאך א חזן, די האסט דאך נאך געטשעפעט קינדער אין סיגוט'ער מקווה, עניוועי, איז וועגן דעם רעד איך דערפון, ווייל מען זאל וויסן. ס'געשעהט ביי די גרעסטע משפחות, ביי די רייכסטע משפחות, און ביי די ארעמסטע משפחות, און ביי די שיינע אידן, און ביי אידן וואס לויפן א גאנצן טאג ארום שבת קודש שבת שבת שבת שבת, ער זאגט מיר די מעשות, גיי ארבעטן, און זיי ביזי צו פארדינען א דאלער, העסטו נישט זיין ביזי צו טרעפן שיקסעס. און יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, איך האב געהערט זאגן, איך טריי צו באקומען דעם ארידזשינעל, אבער איך האב געהערט זאגן פון מענטשן וואס זענען דארט געווען, אז יוחנן וואזנער ער איז א גרויסער מורה הוראה, אים האט מען געשיקט אויף מאנטריאל אויפצוארבעטן סקווער, אבער למעשה ער ער האלט פון סקווער כמעט וויפיל איך, כ'האב גערעדט מיט אים יארן צוריק נאך, איינמאל איז געווען א דין תורה וויזשניץ מיט סקווער אויף א בנין, האט זיך אנגערופן איינער פון די וואס די רבי האט צוגעשיקט אינמיטן די דין תורה, אז די רבי האט אונז געהייסן. אונז זאל מיר דיר זאגן דאס, געט ער א פרעג, זאג מיר, און וואס נאך האט דער רבי געהייסן, און האט ער זיי געזאגט, גייטס ארויס. ער איז א תלמיד חכם, אן ערנסטער מענטש, ער גלייבט אין די באלאוני פונקט ווי איך גלייב דערין, בקיצור האט ער געזאגט יעצט א מורא'דיגע דרשה אויפן טאהשער רעבן, האט ער געזאגט אזוי, רבותי אונז האמיר געהאט דעם זעלבן פראבלעם, און אונזער רבי איז געשטארבן, ער איז געווען א קדוש וטהור מיט אלע מעלות,

מאנטריאל שוין, די סקווערער פון מאנטריאל, איך זאג דיר איין זאך, דו ר' יוחנן וואזנער, דו ביסט איינגעשטעלט מיטן לעבן אזוי ווי איך, מען קען דיר נאך שיסן, און זיי קענען דינגען אין איינעם, עס זאל דיך אין די באנק, מען האט נעבעך גענומען א קענעדישע אינגערמאן, ער איז געגאנגען אין די באנק, איז געקומען עפעס אן אראבער, זאגט מען, האט אים דערווארגן פון די בעק, און האט אים אראפגענומען דעם קאפ פון דעם שדרה, עס איז געפערליך וואס דארטן טוט זיך, כ'הער ער איז אין א קאומע, און ער האט עס אזוי געטון אז ער האט אויף אים געגאסן געז. ער האט געטון די זעלבע טעקניק וואס שניצלער האט געטון, שניצלער דו האסט נישט געוואוסט אז מען קען גיסן געז, וואס האסטו געגאסן? פיש זאפט זאגסטו דאכט זיך האסטו געגאסן, וואס? פיש זאפט? לעמען זאפט? דו רשע דו, דו הונט, האסט געדארפט גיסן געז, דו וואלסטו געקענט גיסן א שוועבל, וואלט גאנץ סאטמאר געווען העפי, האסט אראפגעברענגט נחום ראזענבערג, דו לאו לייף וואס דו ביסט, עניוועי, בקיצור דער אייבערשטער געבט דיר צוריק א טעיסט פון יור אוון מעדעסין, יעצט איז געשטארבן דארטן זיין זיידע געשטארבן, און איז ארויפגעקומען אין הימל מיטן זאבער רב דער וואס האט זיך ארויסגענומען די ערוה אין א פארק און געזאגט פאר א פרוי העי דו ווילסט מיט מיר גיין און זי האט גראד ריפארטעד פאר די פאליס האט ער געזאגט כ'האב נאר געוואלט קטנ'ן און ברוך מלך האט געזאגט אז זיין דער זאבער האט מיט אים געטשעפעט וואו, ס'מוז זיין א גרויסע אין הימל מוז זיין גרויסע ווי מ'זאגט פרייד דאס הייסט יעקב אשר פדה את אברהם. שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, אז דאס אייניקל האט געוואלט בלינד מאכן חלילה נחום ראזענבערג, וואו, געט מען אים יעצט א שטול אין גן עדן, עניוועי כ'האב געזען א פיקטשער אז מאיר איז געזעסן אליינס, כ'שטעל מיר פאר ער האט מורא אז שלום איז א טאטשער וועט ער אים טאטשן און האט נישט געוואלט אינמיטן די שבעה ער זאל אים טאטשן. איז יעצט למעשה, סקווער זאל פארשטיין זיי גייען באצאלן א פרייז באייגענעם אויפשטיין אינעם רעבן, מ'עט זיך אויסלאכן פון אים, העלפט פונעם עולם לאכט שוין פון אים, עטס ווייסט ווי ס'האט זיך אויסגעלאזט מיט דעם לייבי'ן? עטס האטס אים נעבעך אין דר'ערד געלייגט פאר גארנישט! ער האט געוואלט האבן א קאלעדזש עדיוקעישן ווי איז ער געגאנגען? עטס האט זיך געגנב'ט אויף זיין נאמען אלע יארן געלט! איז ער געגאנגען צו פוטסטעפס, פוטסטעפס האט אים אריינגענומען מיט צוויי הענט און זיי גייען אים געבן קאלעדזש! נאר אט די ענד אוו די דעי צו ער וועט זיין א שומר שבת צו נישט דאס ווייסן מיר אונז, צו ער וועט עסן טשולענט וועט ער עסן העם ענד פארק דאס ווייסן מיר אונז אויכעט, נאר וואס? דאס איז דאס בלוט וואס ס'ליגט אויף דעם רויטן שייגעץ דוד סקווערער, אויף זיין הענט ליגט אזויפיל אידיש בלוט, אזויפיל קינדער האט ער אפגעהארגעט, אזויפיל מיידלעך האט מען דארט אפגעהארגעט, סא יוחנן וואזנער זאגט אז מ'האבן נישט געהאט קיין ברירה, מ'האבן זיך געהאלטן צוזאמען, דאס הייסט געהאלטן צוזאמען, דו ווייסט וויפיל. ביי גוים ס'דא יונגלעך און מיידלעך, איך קען נאך נישט די גאנצע ליסטע, הונדערט, האב איך געזעהן פאר פאר יאר צו פאר נישט פאר יאר צו פאר צוויי יאר יום כיפור האט זיך געבעטן דארטן דער משגיח ר' שלום א ליובאוויטשער האט זיך געבעטן קינדערלעך איך וועל ענק געבן מאוויס פילם טעלעוויזשענס אלעס נאר קומטס דא פון פאר יום כיפור ביז מוצאי יום כיפור איין זאך זאלט עטס טוהן נאר נישט עסן און טרינקען. עטץ ווייסט אז די קינדערלעך זענען אריינגעקומען דאווענען, זיי האבן מיטגעוויינט מיט אונז, ווער א רשע דוד! דו האסט דיך געהאלטן צוזאמען, האסט דיך געהאלטן צוזאמען אן דוד'ן, האסט דיך געדארפט האלטן צוזאמען, דוד האט ענק אראפגעברענגט. סאו, יעצט זעמיר צוריקגעקומען ווייטער. איך האב ענק געזאגט אז דער לויב איז געווארן דער בעל מכשיר אויפן בוטשער, יעצט זיי דערציילן אז דער לויב איז אזוי אויסגעטון פון די גאנצע שחיטה, זיי זאגן אז ר' לייביש האט. צו די פליישן האט ער נישט פארשטאנען, אבער האט אמאל אפגעשטעלט דעם גוי, עפן מיר אויף דא אלע באקסעס, און ער האט געוואלט זען צו אלעס האט חותם בתוך חותם, און געטראפן איינס האט נישט געהאט חותם בתוך חותם, איין פעקל אינעם באקס. עניוועי, ער האט עס געהייסן צוריק טראגן אין בוטשער, ער איז מיטגעגאנגען, ער האט הי רעיזד די רוף. האט ער נישט געוואוסט צום פלייש גארנישט, האט ער כאטש געזען אז אלע אנדערע זאכן זאלן זיין געהעריג. און זיי דערציילן אויך אז פאר שמחת תורה פאר פורים פלעגט ער אריינגיין אין בוטשער און דורכקוקן אלע בלעטער צו ס'האט נישט קיין ווערים, ווייסט די וואס מ'מאכט האלעפצעס. און טאמער האט ער געטראפן אויף איינעם האט ער געהייסן אוועקווארפן איך ווייס נישט וויפיל שטיקלעך, און ער האט זיך אויכעט אויסגעלערנט די פלאנק אין וועלכע ס'איז, און די צינג, און וויאזוי מ'טרייבערט דאס, ער האט געהייסן מ'זאל ברענגען האלבערטע בהמות, נישט געטרייבערט ווייל ער וויל זיך צולערנען, יעצט צו פארשטיין פארוואס אהרן האט נישט געוויינט צופיל ביי זיין הספד, ווייסט פארוואס? ער האט געדאנקט דעם אייבערשטן אז ער איז שוין נישט דא, יעצט קען ער ארייננעמען זיינס א מענטש, ס'ממש נישט צום גלייבן וואס דא גייט פאר. און יעדער עסט און פרעסט און ס'איז אלעס גוט פאר יעדן. יעצט זיי זאגן אז דער הירש האט איבערגענומען די גאנצע השגחה אין אין די שלאכט הויז דארט אין מאנרא, זיי זאגן ער האט אריינגעשטעלט זיין גאנצע משפחה און ער אליין זיצט דארטן פון פונדערפרי ביז ביינאכט, ס'איז ממש א מחיה וואס מאיר הירש טוט, זיי זאגן ער איז פשוט דער משגיח. און איך הער זאגן אז דעם שבת האט געשטינקען געפערליך דעם סוער. ס'איז דא צוויי דעות, אדער אז מ'האט געהעריג געשאכטן, מ'האט נישט געוואלט אנצינדן דעם סוער ווייל מענטשן זאלן נישט הערן, אדער ס'איז געווען א בעקפלאו. אבער היינט גלייבט מען שוין אז מ'האט געשאכטן אויכעט, ס'איז נישט נישט דא קיין שום קאנטראל. ער האט גענומען אהרן און געמאכט פון אים פאטאש, דער מילמאט האט געמאכט פון זיין טאטן און פון זיין פעטער פאטאש, און מאיר הירש האט געמאכט פון אהרן פאטאש. און איך וויל ענק נאר דערציילן, איך בין געווען יעצט. אין אריזאנע וועגן מקווה'ס, איז וויל איך ענק פארציילן. קודם כל איז דא עפעס א איד וואס ער פירט א רוסישע קהילה, ער איז אליינס פון די בוכארים, ער קען די שפראך, און איך האב אים געזאגט אז איך קען אים העלפן, אבער געלט קען איך אים נישט העלפן, איך האב אים געזאגט דאס א יאר צוריק, איז ער געגאנגען און ער האט געשאפט געלט, ער האט געשאפט.

האט דער היינטיגע ליובאוויטשער רבי געזאגט אז היינט איז א מקום און א זמן וואס מען זאל גיין לכתחילה אריבער, כ'האב שוין געהאט אמאל אין פלארידע, כ'האב ענק שוין פארציילט, מען טאר נישט לייגן א פלעסטיק אונטער די מקווה, ס'איז א כלי, געווען אין טעלעהעסי אונז האמער פארלוירן, און למעשה האב איך געבויט אינדרויסן א זאל וואס דארט דארף מען נישט האבן קיין שום פראטעקשאן מיט א פלעסטיק, און דאס האב איך ארויפגעברענגט ביז אויבן, נאכדעם האב איך עס קאנעקטעד צו די מקווה די אייזענעס, און כ'האב אנגעהויבן צו גיסן. פון דא אזוי צו אזוי, ס'איז געווען די גאנצע צייט קבעו ולבסוף חקקו ס'איז געווען חקיקה ווי אין פרק ג אויף די אלע היתרים וואס ס'איז דא, אבער ס'איז געווען א קביעה. דער רמ"א זאגט מ'מעג מאכן אויפן דאך אויכעט א מקווה. אמאל זענען געווען אלע מקווה'ס אויפן דאך, והיא מתרחצת מטומאתה, אויף בת שבע זאגט תוס' ווייל די מקווה'ס זענען געווען אויפן דאך ווייל די מי גשמים איז גראד אריינגערינען דארט.

ער ווייסט דאך נישט אז ס'איז דא א זריעה מיט א השקה מקווה אבער טע. ס'האט נישט געדויערט פֿופֿצן מינוט און ער האט געגעבן דעם פערמיט ווייל כ'האב ער האט מיר גראד געזאגט ער האט מורא פאר לידזשענערס דיסיז. ווי אזוי גיך ענטפערן צו אים כ'האב אים געזאגט איך זעה דו ווייסט וואס דאס הייסט א מקווה אונטער די ערד ס'מאכט לידזשענערס דיסיז דו ביסט באמת א גוטער ענדזשעניר בקיצור איך האב אים געקאמפלימענטעט ער האט מיך געקאמפלימענטעט ער האט געגעבן דעם פערמיט.

זאלט עטס וואטשן וואס עטס טוט, ס'איז געטון א געפערליכע עבירה. עניוועי, יעצט גייען מיר ווייטער. יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער. איך וואלט געוואלט רעדן פון אן ענין וואס כ'האב גערעדט דעם לעצטן שיעור, און ס'האט עפעס אזוי נושא פירות געווען, איך זאג אייך באמת, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא אמאל א שיעור וואס איז בכלל נישט נושא פירות, און ס'איז דא אמאל א שיעור וואס אנבעליוועבל וואסערא פידבעק מ'באקומט. איך האב גערעדט אז יעדער זאל גיין צום טאהשער רעבן, דער וואס האט אים באליידיגט און פארשעמט און מבזה געווען און אונטערגעשטעלט פיסלעך, זאלן זיי גיין צו דעם טאהשער רעבן און זאלן דעם מענטש איבערבעטן, און איך זאג ענק צו אז עטס וועטס קומען צו זיין ציון און עטס וועטס זאגן אז עטס בעטס אים איבער, קענט עטס זיין רואיג אז עטס קומט צו היים און דער איד האט אייך מוחל געווען. מענטשן האבן מיך אנגעקאלט ר' נחום איר ווייסט איך קען אייך נישט גענוג באדאנקען איך בין אויך געווען פון די שקצים איך בין געווען דעמאלטס פון די סאטמארע געסטאפאוס אונז האבן מיר אים פראבירט אונטערצוברענגען און ס'איז אנבעליוועבל מ'האב מיר ארויסגעלאזט אויף אים שלעכטע שמות מ'האט געזאגט ער גנב'עט ער גזל'ט ער בארגט ער באצאלט נישט די אלע זאכן נאך א מזל ס'האט זיך נישט ארויסגעלאזט אז ער האט אפאר שיקסעס אויכעט, כ'מיין עס זענען דאך געפערליכע חברה, עניוועי, און יעדער איינער טראגט עפעס א טשיפ אן היז שאולדער, און זיי הייבן אן צו זעהן אז דא איז נישט גוט געגאנגען און דארט איז נישט גוט געגאנגען, זיי האבן אליינס נישט מצליח געווען אזוי מיט די קינדער און מיט אנדערע זאכן, בקיצור.

טאשער רבי, די ערשטע צייטן האט ער דאך נישט, ווי מען זאגט, געהאט קיין אייגענע שול, ער האט געדאוונט דארטן, כ'ווייס ווי ער האט נישט דערמענט, ס'קען זיין ס'איז יא געווען זיין אייגענע שול, א מקווה האט ער נישט געהאט, פלעגט ער גיין אין בעלזער מקווה. שוין. אזוי ווי ער איז געגאנגען אין בעלזער מקווה, איז אמאל געווען א יונגער בחור'ל אין מקווה, א יונגער בחור, און ס'איז געווען צוויי.

כ'ווייס ער איז אים נאכגעגאנגען, און אזוי ווי ער איז אים נאכגעגאנגען, און דער טאהשער רבי האט זיך איינגעטונקען אין מקווה, געגאנגען דער בחור, און ער האט זיך ארויפגעטאנצט אויפ'ן טאהשער רבינ'ס קאפ, און ער האט אים נישט געלאזט ארויס פון די מקווה. ס'איז די זעלבע שקצים וואס איז געווען אינדערהיים ביי ר' אביש'ל ביי די רביצין, מ'האט אריינגעלייגט גלאז און זי איז געגאנגען אין מקווה, און נאך מער, ס'איז נאך געווען ארגער פון דעם. ס'האט פארציילט מיר א איד וואס ער איז געווען דעמאלטס פון די גרויסע מחרחרי ריבניקעס, בקיצור מ'האט אפגעווארט דעם ספינקער רבינ'ס טאטן, און מ'האט גענומען א האלץ און מ'האט אדורך געהאקט פארראסטעטע נעגל, און ס'איז געווען אפגעשמועסט אז ווען ער טינקט זיך איין אין די מקווה וועלן צוויי בחורים שטיין פון אויבן און מ'וועט אראפלאזן דעם האלץ אז זיין קאפ זאל אריינשיסן, פונקטליך אריין אין די פארדזשאווערטע נעגל, און ממילא וועט ער געהארגעט ווערן, די רציחה מיינט דאך גארנישט, קוק א בחור, מסתמא בעלזער געווען, איך ווייס, איך קען נישט זאגן, ס'געווען אין בעלזער מקווה, ער איז געגאנגען, ער איז ארויף געטאנצט אויפן טאהשער רבי'ן, ער האט אים געוואלט דערהארגענען. ער האט נישט געוואלט וויסן קיין מעשות, א רציחה, ווי? מען האט דאך אונז נישט געלערנט גארנישט, מען האט דאך אונז געלערנט די פארטיי מוז וואקסן און נאכדעם הייבט זיך ערשט אן די עשרת הדיברות. ממש די מעשה איז א שוידערליכע מעשה, און דער פארשעי'ער רב האט עס פארציילט וואס ביודעי ומכירי קאמינא, ער ווייסט ווער עס איז געווען מיט אלעם, און ער האט דערציילט עס, דערציילט ער עס אלס א גדלות פון טאהשער רבי'ן, אז ווען עס איז געשען די מעשה, בקיצור, טאהשער רבי איז שיער. דערטראנקען געווארן, און יענער שטייט נאך אויף אים, נאכדעם שרייט דער אנדערע בחור דער וואס איז געשטאנען אינדרויסן, נישט דער יונגער בחור'ל, דער אנדערער דעם דער חבר פון דעם בחור, שרייט דו ביסט משוגע גייסט הרג'נען א איד וואס איז מיט דיר, גיי אראפ פון אים, און ער האט אראפגעשפרינגען און טאהשער רבי איז ארויפגעקומען, ער האט זיך קוים געכאפט דעם אטעם ער איז געווען ממש מאכטלאז, און ברוך השם ער איז געקומען צו זיך. און שוין. נו, וואס טוט טאהשער רבי אין אזא צייט? אזוי פארציילט פארשעי רב, זאגט ער, טאהשער רבי האט אנגעהויבן צו פרעגן דעם יונגן בחור'ל וואס איז געווען דרייצן יאר אלט, צי ער ווייסט ווער דאס איז געווען. שוין, דער יונגער בחור'ל, הי דידנט וואנט טו געט אינוואלווד אין א פייט, און חוץ פון דעם, שוין. ער איז נישט געווען אינטערעסירט צו, ווי מען זאגט, זיך אריינצולאזן אין די זאכן. זאגט ער פארן טאהשער רעבן, ניין, איך ווייס נישט, איך קען זיי נישט. און טאהשער רבי נעמט אים פרעגן נאכאמאל און נאכאמאל, אפשר ווייסטו יא, דערמאן דיך עפעס א נאמען, א האלבן נאמען. דער בחור'ל האט זיכער געמיינט אז טאהשער רבי וויל די חברה, איך ווייס, אדער שלאגן, אדער עוקר מן השורש זיין, כ'ווייס נישט. קיצור, ער האט נישט געוואלט זאגן. זאגט אים טאהשער רבי, איך בעט דיך ברחמים, זאג. שוין, צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, ער איז געגאנגען און ער האט געזאגט. ער האט געזאגט. יא, שוין. עניוועי, טאהש'ער רבי האט געשיקט זיין גבא'ן מיט אסאך געלט, אסאך געלט האט ער אים געשיקט, און ער האט געזאגט, דאס טראג פאר דעם בחור. בקיצור, דער בחור וואונדערט זיך וואס טאהש'ער רבי שיקט אים געלט. בקיצור, דער גבאי ברענגט עס צוריק צו אים, אז יענער ווייסט נישט וואס טאהש'ער רבי וויל פון אים און פארוואס ער שיקט אים געלט. איז געגאנגען טאהשער רבי און האט אים דערציילט די מעשה, האט אים געזאגט הער אויס, ער איז געשטאנען אויף מיר, האט מיך ווען געקענט דערטרענקען, און אזוי ווי ער איז אראפגעגאנגען און האט מיך נישט דערטראנקען, בין איך אים שולדיג א טובה, הכרת הטוב, איר הערט וואס דא טוט זיך? שור. עניוועי, און דערציילט ער ווייטער דער פארשעי'ער רב, אז דער טאהשער רבי האט יענעם אזוי געשיקט געלט יארן יארן, נישט איין מאל, נישט א וואן שאט דיעל, ער האט אים געהאלטן אין איין שיקן געלט נאך און נאך און נאך, עניוועי. דער אינגערמאן האט זיך עפעס מיט די רעגירונג אביסל פארפלאנטערט און ער איז אוועקגעלאפן אויף אוסטראליע, און דער שליח קומט צוריק צום טאהשער רבי און ער זאגט אים, רבי, ער האט איבערגעלאזט דא מאנטריאל ווייל ער האט זיך פארפלאנטערט מיט די רעגירונג און ער איז בכלל נישט דא מער. שוין, נאו פראבלעם. געגאנגען טאהשער רבי און ער האט איבערגעדרייט די שטאט און ער איז געוואויר געווארן וואו ער איז אנטלאפן אויף אוסטראליע, און שטעל דיר פאר ער האט אים נאכגעשיקט דארטן געלט, װײַל װאָס הײסט, דער מענטש האָט אים געראַטעװעט דאָס לעבן? איר הערט װאָס דאָ טוט זיך? אַזױ האָט עס פֿאַרצײלט פֿאָרשעי'ער רבֿ, און איך האַלט נישט אַז ער זאָגט ליגנט, װײַל ער האָט נישט קײן אינטערעסע, װײַל טאָשער רבי באַצאָלט אים יעצט נישט פֿאַר דעם. עניװעי, למעשה, דאָס איז געװען דער טאָשער רבי. שפּעטער איז יענער געשטאָרבן אין אױסטראַליע, און ער איז געשטאָרבן, און האָט נישט איבערגעלאָזט קײן קינדער. אַװדאי אַז מע טוט אַזעלכע זאַכן פֿאַר צדיקי הדור, איז, לאָזט זיך עס נישט גוט אױס. און וויאזוי שטייט דארטן אין פסוק? פסוק זאגט, אם רעב שנאך אויב דיין שונא איז הונגעריג, האכילהו לחם, פארוואס כי גחלים אתה חותה על ראשו, ווייל דו טוסט אים מיט דעם לייגן ברענעדיגע קוילן אויף זיין קאפ. דאס איז דער ענין פארוואס אונז געבמיר שעיר לעזאזל, פארוואס אונז טומער אסאך זאכן, ווייל צו געבן עפעס פארן סמ"ך מ"ם.
יעצט למעשה וואס איך וויל צוקומען מיט די זאך איז. איז אזוי. ס'א שיינע מעשה, ס'ווייזט דאס צדקות פון דעם הייליגן טאהשער רעבן, נישט נאר ער האט נישט געהאט קיין הקפדה, נאר פארקערט, ער איז נאך געגאנגען און האט יענעם באצאלט געלט ווייל ער האט אים כ ק כביכול כאילו געראטעוועט, כ'פארשטיי נישט וואס א ראטעווען דאס איז באט כביכול. עניוועי, אבער איך וויל פרעגן א שאלה, און דאס איז וואס איך וויל די וואך אביסל רעדן פון דעם, איך וויל פרעגן א שאלה. דער טאהשער רבי איז געווען א איד, געווען א אינגערמאנטשיקל, כ'מיין ער איז נישט געווען, ער האט קיינעם נישט געבאדערט, ער איז נישט געווען פרא און ענטי פון קיין שום חסידות, פון קיין שום רעבעס, ער האט באמת קיינעם נישט געבאדערט. פון ווי נעמט זיך די מענטאליטי מיט די חוצפה מיט די העזה אז א יונגער בחור זאל קענען נעמען און וועלן דערטרענקען א מענטש? ווי האט מען דאס געלערנט? און דאס איז וואס איך וויל רעדן פון די אלע מחלוקת'ן וואס מען האט געהאט בעלז סאטמער דער מיט יענער, צוויי תלמידי חכמים האבן זיך נישט פארטראגן אין איין שטאט, גאנץ מאנטריאל איז געווען א גענעץ א זרת ארכו וזרת רחבו, און איינער האט זיך נישט פארטראגן מיטן צווייטן, די אלע זאכן, עס מאכט אינגאנצן נישט קיין סענס, איט דזשאסט דאז נאט מעיק סענס, מען האט אויסגעלערנט די יוגנט שלאגן, הרג'נען, מען האט אויסגעלערנט די יוגנט.

מ'האט אונז געלערנט אז מ'האט געמעגט הרג'ענען דעם רעבן מיט יענעם רעבן מיט דעם מענטש און יעדן האט מען קאטעגאריזירט א שייגעץ און די אלע זאכן וואס איז ביי דיר ווען מ'זאגט אלף בית פון מענטשליכקייט נישט פון חסידות נאר פון נארמאל מענטשליכקייט זאלסטו וויסן אז דיינע קינדער ווייסן דאס נישט זיי ווייסן עס נישט נא און דו זאלסט פארשטיין זייער קלאר אז אונז דארף מיר אנהייבן צו פארעכטן די אלע פראבלעמען וואס אונז האמיר געמאכט די גאנצע צייט אינעם חינוך, אונז מוז מיר יעצט אנהייבן ביי טשעפטער וואן, וואס דו מיינסט זיכער אז יעדער פארשטייט מען טאר נישט הרג'ענען א מענטש, נאט רילי, די זעלבע האבן זיך דאך געשריגן וואס האבן זיך געשלאגן מיט מיר, מיטן נחש, מען זאל אים אפהאקן דעם קאפ, מען זאל אים הרג'ענען, ס'קומט ס'שטעלט זיך אויף א איד וואס ער רופט זיך דוד אייכנשטיין. אזוי הייסט ער, דוד אייכנשטיין. ער רופט זיך עפעס א נאמען פון א פירמע, און איי דאנט איווען קעיר וואט די נעים איז, און ער האט א כולל, און ער רופט צאם די אינגעלייט, מיט יארן צוריק, און ער איז מסביר פאר די אינגעלייט אז ס'איז דא א מניוול אין שטאט וואס ס'הארגעט אוועק דאס גאנצע יוגנט, און ער זאגט פאר זיינע כולל אינגעלייט איך זאג ענק צו אז ווער ס'עט אים הארגענען מ'עט אים מעביר זיין מן העולם זאג איך אים צו עולם הבא לעבן מיר. אזוי האט ער זיך געזאגט, ס'איז געווען צוועלף כולל אינגעלייט. יעצט יעדעס מאל ווען ס'קומט מיט אזא רבים איז איינער הייבט אן מהרהר זיין בתשובה, איז דעמאלטס איז געווען איינער וואס האט אנגעהויבן מהרהר זיין בתשובה און האט אנגעהויבן צו זאגן אז ווי קען מען טון אזא זאך, ער האט עס אבער נישט געטרויט זיך צו זאגן, דערווייל האט אייזיקל אייכנשטיין'ס ברודער דוד'ל אייכנשטיין געמאכט חשבונות אז מ'עט דינגען א ווען.

און ממילא וועל איך שוין זיין באוואוסטלאז, און מ'וועט מיך הרג'נען, איינפאך און גראד הרג'נען. דעם וואס ס'דארף געבן א גט, וועט מען נאר ער זאל געבן א גט. ביי מיר איז געווען אביסל אנדערש, מ'עט מיך ממש הרג'נען, און אויף דעם זאגט ער צו עולם הבא לעבן זיך. אזוי האט ער זיך געזאגט, און ס'איז געווען צוועלף כולל אינגעלייט, געגאנגען, איין כולל אינגערמאן האט מיך אפגעקאלט און האט מיך געזאגט זאלסט וויסן, איך האלט עס נישט ביים טוהן, צו דו ביסט א מנוול צו נישט איז נאט מיי ביזנעס, באט איי עם נאט ווילינג טו טעיק א טאטן פון א שטוב מיט קינדער און אים הרג'נען, צו דו ביסט גערעכט צו נישט אינטערעסירט מיך נישט, און זאלסט וויסן ער האט דעיס געטוהן און ער האט דעיס געזאגט, און איך האב דאס ארויף געלייגט גראד אויפן האטליין, און איך האב עס יעדן איינעם פארציילט, כ'האב געמאכט פאבליק אינפארמעישן פאר די גאווערמענט אויכעט, במילא האט מען צוריק געצויגן דעם פלאן, פונקט אזוי ווי איך האב ענק פריער פארציילט. אז ווען רבי הערשעלע ספינקער'ס טאטע איז געגאנגען אין מקווה האט מען די זעלבע געטון, מען האט געהאט אנגעגרייט נעגל אז ווען ער וועט זיך אויפהייבן זאל עס אים דערהארגענען, און ס'איז געווען איין איד, וואס דער איד האט עס מיר פארציילט, ס'איז געווען איין איד וואס האט איבערגעלעבט די אלע קריזעס און ער האט געוואוינט דא אין אמעריקע, און ער האט מיר געזאגט אז ער איז געגאנגען און האט פארציילט פאר רבי הערשעלע'ס טאטן, רבי אביש'ל, זאלסט וויסן זיי האבן דאס און דאס אנגעגרייט און איך בעט דיך גיי נישט אין מקווה. דאס האט מיר דער איד פארציילט. יעצט למעשה איז דאך דאס א מורא'דיגע זאך. אונז זעמער טאקע רוצחים אזוי ווי די אלע גוים? נאך ארגער ווי די גוים. יעצט איך וויל פארשטיין יעצט די גאנצע זאך. האלט מען אונז יעצט ביי לערנען שווערע חידושים א גר"ז מיט א גר"א מיט א גר"ח? אונז האלט מען ביי יסודות פון אלף בית? אונז האלט מיר ביי לא תרצח, מען טאר נישט נעמען א מענטש און הרג'נען אפילו ער האט אן אנדער השקפה פון דיר, און לא תנאף, מען טאר נישט נעמען א קינד און מאכן מיט אים זנות אפילו ער האלט אנדערש פון דיר, און די אלע זאכן מוז מען אנהייבן צו לערנען ווייל ווען נישט, ענגליש לערנט מען דאך נישט, גמרא תוס' און חומש לערנט מען מיט די בחורים און זיי האלטן נישט דערביי, יעצט אז זיי וועלן נישט וויסן אז מען טאר נישט הרג'נען קיין מענטשן, נו וואס וועלן זיי יא וויסן? וועלן זיי דאך גארנישט וויסן. בקיצור, כאווען מיר אויף א באנדע משוגעים, א באנדע לאולייפס, און מיר כאווען מיר אויף א מין דור, וואס דער דור וועלן זיין א דור שכולו רוצחים, און זיי וועלן זיין בארעכטיגט, ווייל מ'האט זיי נישט געלערנט בעסער, און דאס איז א מורא'דיגע דערהער, ס'קומט יעצט א נייע יאר. די אלטע וועג וויאזוי אונז זעמיר געגאנגען איז געווען ראנג, כ'וויל ענק פארציילן א מעשה, אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל פלעגט זאגן א שיינע דרשה פאר די הושענות, ווער ס'געדענקט אז עס איז געווען עפעס סאמטינג אוט אוו די ארדינערי פלעגט די רבי דערציילן הושענא רבה דעם משל און כ'וועל ענק יעצט זאגן דעם משל. ס'איז געווען א איד וואס ער איז געווען פארבלאנדזשעט אין וואלד, אין א טיפן וואלד, און האט זיך נישט געטראפן דעם וועג ארויס פון דעם וואלד. ויהי היום, ס'גייט דורך א טאג און צוויי, און ער לעבט דארטן פון די גראז פון וואלד, און ער טרעפט זיך נישט דעם וועג ארויס, האט ער זיך מיישב געווען, ער האט אנגעהויבן ארום צו גיין אפשר וועט ער טרעפן ערגעץ א וועג, ווייל. צו שטיין דא אויף דעם פלאץ לוינט זיך נישט ווייל ער איז פארלוירן ממילא. בקיצור ער איז געגאנגען און ער האט ער איז ארום געגאנגען זוכן. פון די ווייטענס איין טאג הערט ער עפעס א קול ווי מענטשן רעדן. אוי איז ער זיך מחיה, אוי לויבט ער דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער, אוי אבי ס'איז שוין דא עפעס, עפעס, איך וועל שוין צוקומען צו עפעס. שוין. די סוף איז געווען אז ער גייט נענטער צום קול און נענטער צום קול און נענטער צום קול, און ער איז אנגעקומען צו דעם קול און ער זעט א באנדע מענטשן. ער האט זיך זייער געפרייט, שוין געטראפן נאך מענטשן, ווי מ'וועט קענען אינאיינעם גיין, און ער האט געמיינט אז די חברה זענען ווי מען זאגט מענטשן פון וואלד און זיי קענען זיך דא אויס, און אפשר וועט ער אפערן אפאר דאלער. און זיי אים ארויסטראגן ווי מען דארף צו גיין. שוין, ס'איז אבער געווען א גרויסער מיסטעיק, ווייל למעשה זענען זיי אויך געווען פארלוירן אין וואלד, ממילא אז זיי זענען אויך געווען פארלוירן אין וואלד, האבן זיך צוזאמגעטראפן מערערע פארלוירענע מענטשן, און מ'איז אין ערגעץ ליידער נישט אנגעקומען. בקיצור, הייבט מען אן צו פלאנען ווי מ'וועט ארויסקריכן פון דעם וואלד. עס זענען דא מערערע מענטשן, יעדער האט זיך זיין עקספיריענס, מען גייט אנהייבן צו פלאנען ווי מען קריכט ארויס פון וואלד. בקיצור רופט זיך אן איינער פון די מענטשן, לאמיר גיין יענעם וועג, זאגט די מענטש דעם וואס זיי האבן דא געטראפן, איך קום פון יענעם וועג, איך קען דיר זאגן, וועלעכס איז די ריכטיגער וועג ארויס צו גיין פון וואלד ווייס איך נישט, נאר יענעם וועג זאלט עטס נישט גיין, ווייל איך קום שוין פון דארט. נישטא דארט גארנישט, איך בין שוין פארלוירן דא אפאר וואך. פלעגט די רבי וויינען אין זיינע הייליגע הושענא רבה דרשות און ער פלעגט זאגן, רבותי, וואס איז דער ריכטיגער וועג דארף מען אסאך שמועסן, אבער דעם וועג ווי אונז זעמיר געגאנגען ביז יעצט איז זיכער נישט דער ריכטיגער וועג. און אזוי פלעגט די רבי אנצוהייבן. די דרשה פון דעם הייליגן הושענא רבה, לענינינו רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, וואס די ריכטיגער וועג איז דארף מען זיך נאך אראפזעצן און מען דארף דאס נאך דורכארבעטן, דעם וועג ווי אונז זעמיר געגאנגען ביז יעצט איז זיכער נישט ריכטיג, אז דאס מעשה איז געשען ווען טאהשער רבי איז נאך געווען א אינגערמאן און ער האט געוואוינט אין דזשימענס איז זיכער דא פון דעם פופציג יאר. ווייל אין כ"ג כ"ד האט מען געעפנט טאהשער ישיבה, ביז דעמאלטס האט טאהשער רבי נאך נישט געהאט די מוסדות, סאו רעדט מען דא פון פֿופֿציק יאר צוריק, אז פֿופֿציק יאר צוריק האט געקענט א יונגער בחור וועלן דערהארגענען דעם טאהשער רעבן, איז דאס ממש א עוון פלילי, יעצט באמת וואלט איך געזאגט מען זאל בכלל נישט פארציילן אזא מעשה. ווייל דאס ברענגט ארויס אזא מין שמוץ אויף כלל ישראל אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. נאר וואס, וויבאלד מ'לערנט זיך אויס פון דעם מעשה נאך א זאך, נישט נאר מ'לערנט זיך אויס אז טאהשער רבי איז א הייליגער איד און האט דעם איד מוחל געווען, מ'לערנט זיך אויס פון דעם נאך א זאך, און דאס איז נאך אסאך מער וויכטיגער,

וואס זיי האבן צוגעקוקט דאס רשעות וויאזוי מען האט באהאנדלט ערליכע אידן, און נישט נאר רעבעס, ביי די ליטווישע איז די זעלבע זאך, די זעלבע באלאני גייט פאר אין פאנאוויטש און אין אלע ליטווישע ישיבות, די אלע וואס זיי האבן צוגעקוקט און מען האט זיי אויפגעברענגט אויף אזא מין אופן, די אלע זענען גילאט נפיש'ע רוצחים, נישט דא איין נארמאלער מענטש צווישן זיי, אז א מענטש האט דאס געקענט טון ווען ער איז געווען א יונגער בחור מיט פופציג יאר צוריק נאך. איז די פשט אז דעי אלע קינדער זענען נישט מחונך געווארן, דעי קינדער זענען ווייט פון אן ערנסטן חינוך, און אז אונז וויל מיר נישט אז כלל ישראל זאל זיין רוצחים, דעמאלטס מוז מען שוין מחנך זיין די קינדער. שטעל דיר פאר מען האט גענומען א א יונגערמאן שטארק מען האט אים געהארגעט, צו לעזער קעסטנבוים מיט זיינע געלטער מיט זיינע מעשות ס'איז נישט קיין חילוק פארוואס. אבער איך וויל פרעגן א שאלה, דאס קען געשען ביי אונז, און אונז הייס מיר דאך דעי. וואס אונז טראגן מיט דעם פאן פונעם אייבערשטן, אונז זעמער די וואס זענען די בני תורה, אונז הייסט מיר ערליכע אידן, אונז האמיר אויף זיך אונז א עול תורה, אויב אונז קען מיר דאס טוהן, יעצט נעווער מיינד צו איז די רעגירונג שטילגעשוויגן צו נישט, צו ווייל מען האט קאנעקשאנס, אבער אז אונז האמיר דאס געקענט טוהן, איז אונזער חינוך גארנישט, אונז האמיר נאכנישט בכלל קיין חינוך, אונז זעמיר נאך אדם פרא יוולד. אונז זעמער נאך ווילדע צוצעלאזטע חיות. און דאס איז א זאך וואס אונז מוז מיר אנהייבן יעצט צו ארבעטן אויף דעם ווייל טאמער נישט איז קיין שום טאטע נישט זיכער מיטן לעבן און קיין שום מאמע נישט זיכער מיטן לעבן און קיינער איז נישט זיכער. די זאגן עפעס פארן זון איז בוי, בוי, בוי און ער גייט דיר הרג'נען, ער ווייסט דאך נישט אז מען טאר נישט. ער האט נישט קיין השגה אז ס'דא אזא מין זאך ווי א מענטש מוז מען לאזן לעבן און מען טאר אים נישט הרג'נען, ער האט אין דעם נישט קיין השגה. די מעשה האט מיך אזוי צו צושרויפט און צו צורידערט אז כ'האב געהאלטן אז ס'איז נישט דא קיין אנדערע וועג נאר אז כ'זאל רעדן פון די מעשה און נישט אז כ'זאל מיט דעם מסביר זיין דאס גדלות פונעם טאהשער רעבין, נאר איך זאל מסביר זיין ווי שפלות'דיג דער דור זעהט אויס, אונז זעמער אזוי שפל בשפל המצב אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. אונז זעמער גארנישט ארגער פון די נאציס, די נאציס האבן געהאלטן אידיש פלייש פאר ביליג אזוי ווי אונז האלט מיר א טויטן ראט, און די קינדער האבן אויך אויסגעלערנט די זעלבע, נישט אויסגעלערנט לא תרצח, מ'האט נישט אויסגעלערנט עטיקל. און פון דעם האט זיך שוין אריינגעצויגן די גאנצע צרה. זיי דערציילן אז היטלער האט אמאל געזאגט, ער האט געזען ער האלט שוין ביים פארלירן, זאגט ער אבער איך האב שוין אויף אזויפיל אויפגעטון, אז כ'האב אריינגעברענגט אין דעם אידישן פאלק אלע מידות רעות. מ'האט טאקע צוגעקוקט געזען אזאלכע זאכן משונה'דיג וויאזוי מ'האט געהארגעט מענטשן. און זעהט אויס אז די עלטערן וואס האבן דאס געזעהן און זיי האבן נאכדעם געמאכט אייגענע שטובער אויפגעשטעלט איז אדער האבן זיי אויכעט גערעדט אסאך מאל זאכן וואס מ'האט נישט געברויכט אדער מען האט אזויפיל פארציילט וואס מען האט געטוהן פון מענטשן אז מ'האט שוין געפילט אז ס'איז ממש א מענטש איז הפקר. כ'ווייס נישט פארוואס ס'איז געקומען פילאסעפי איז נישט וויכטיג. איין זאך ווייס איך וואס איז וויכטיג אז מ'האט אונז נישט געלערנט קיין שום. מידות מיט לא תרצח, יעצט אפילו ווען נישט היטלער, ווען איינער ווערט געבוירן און מען לערנט אים נישט, איז ער נישט געלערנט, און כל שכן נאך אונז וואס אונז קומען פון אזא מין היסטערי וואס מען האט אונז אזוי געמארדעט, איז ממש ס'איז א שרעק. און יעצט האב איך געוואלט מסביר זיין נאך א נקודה, ס'איז מיר בייגעפאלן יעצט, ס'איז דא עטליכע טעמים פארוואס מיט א רבי גייט עקסטער אין מקווה, ביז יעצט האב איך געמיינט ווייל די רבי טאר נישט קוקן אויף אן אנדערנס ערווה ווייל ס'איז אן עבירה, יעצט זע איך ס'איז דא גאר אסאך טיפערערע זאכן, די ערשטע זאך פארוואס א רבי גייט נישט מיט יענעם אין מקווה איז ווייל ס'שטייט אין די גמרא אז מ'טאר נישט זען דעם רעבן נאקעט אז נישט פארלירט מען דעם דרך ארץ, די צווייטע איז ווייל די רבי איז א נואף א חזיר און ס'איז דא אן ערנסטער חשד אז ער זאל מאלעסטן די קינדער מיט די בחורים אזוי ווי דער גאלאנטער האט געטון און אזוי ווי אסאך אנדערע האבן געטון. און די דריטע זאך איז מען זאל אים פשוט נישט דערטרענקען. ווייל דער אמת איז דער עולם איז אזוי אנגעווייטיגט היינט אויף ראש ישיבות, מ'האט זיי ארויסגעווארפן פון ישיבה, זיי האבן געטראכט אמאל צו זיין א ערנסטער ערליכער בחור צו כדומה, און דער ראש ישיבה האט זיי צוגענומען זייערע גאנצע יוגענט מיט אלעם, און נאכדעם איז דא אזא פרשה אזוי ווי דא, סתם על לא דבר האט מען זיך אנגעכאפט אויפן טאהשער רעבן, איז בקיצור. גייען זיי פשוט אין אן עקסטערע מקווה מען זאל זיי חלילה נישט דערטרענקען. יעצט נאכאמאל, נישט דאס איך זאג ס'איז בארעכטיגט אז טאמער איינער מען האט אים ארויסגעווארפן מען האט אים צוגענומען זיין גאנצע קעריער איז ער בארעכטיגט אז ער זאל חלילה דערטרענקען אדער שעדיגן דעם ראש ישיבה. איך זאג אז מען טאר עס נישט טון נאר אנפארטשענעטלי גייט עס קומען צו דעם ביקאויז ס'איז דא צופיל פארווייטיגטע מענטשן. ס'איז דא צופיל פארווייטיגטע בחורים, און פונקט אזוי ווי אמאל האט מען אונז אנגערייצט קעגן די ציונים, האט אונז אנגערייצט איינער קעגן דעם אנדערן, א חסידות קעגן א צווייטן, סאטמאר קעגן בעלז וכדומה, איז די זעלבע זאך גייט דא געשען, יעצט רבותי דו האסט אויסגעלערנט די יוגנט האסטו זיי פארלוירן, ווי האט ברי הענדלער געזאגט פארן סיגוטער, דו טיפש דו האסט געטון דו האסט געהייסן מ'זאל שלאגן, סוף וועלן זיי דיך אויך שלאגן, זיי ווילן שלאגן, זיי האבן נאר געזוכט דעם היתר. יעצט כ'וואלט זאגן א זאך וואס אסאך מענטשן האבן מיך אטאקירט. כ'האב געזאגט אז מרדכי'ס קינדער זענען יורשים, זענען יורשים דאורייתא. און כ'האב נאך צוגעלייגט אז קען זיין אז מרדכי איז גאר געווען א בכור, כ'ווייס נישט צו ער האט געהאט א עלטערע שוועסטער צו נישט, אבער טאמער איז געווען א בכור נעמען זיי נוטל פי שניים. יעצט ר' הגר המצרי האט געזאגט אז איך האב פופציג הערות, כ'האב באקומען זיבעציג אדער מער קאלס אז דאס איז אן עם הארצישע טעות. ס'איז א טעות און כ'זאל שוין צוריקציען. און יעדער קען די הלכה, יעדער איז קלאר מיט די הלכה א מחיה, און יעדער נוצט טערמינאלעדזשיס וואס מ'האט אמאל געלערנט אין די גמרא, אז אין בכור נוטל נוטל פי שניים בנכסים הראויים לבוא, און די אלע אנדערע זאכן וואס יעדער האט שוין געזאגט. אבער כ'וואלט זאגן פארן עולם, הער אויס, איך גיי יעצט מברר זיין און זאגן פונקטליך וואס די הלכה איז, אז איך בין גערעכט געווען. יעצט אין הלכות נחלות איז אין חושן משפט, אין סימן רע"ו, אין סעיף ג, מי שהיו לו. שני בנים, ווען איינער האט צוויי קינדער ומתו שניהם זענען ביידע געשטארבן בחייו אין זיין לעבן, והניח האחד שלשה בנים והשני לא הניח אלא בת אחד, און איין ברודער האט איבערגעלאזט דריי קינדער און איינער האט איבערגעלאזט די די צווייטער האט איבערגעלאזט נאר א טאכטער, אחר כך מת הזקן נאכדעם איז דער זיידע געשטארבן, איז בת הבן, די בת פונעם זון יורשת חצי הנכסים. ושלושת בני הבן האחר, און די אנדערע דריי קינדער פונעם אנדערן יורשים החצי האחר. פארוואס זאגט דער מחבר שאנו רואים כאילו הבנים קיימים? מען קוקט אזוי ווי די, ווען דער טאטע שטארבט קוקט מען אזוי ווי די ברידער לעבן, ויורשים בשווה, און נאכדעם איז כל אחד מוריש לבניו חלקו, ועל דרך זה חולקים בני האחים ובני אחי האב. עד ראש הדורות. יעצט קומט אויס אז ווען די טאהשער רבי איז געווען שבק לן חיים לכל חי, דעמאלטס טאג קומט מרדכי ארויס פונעם קבר כאילו, און מרדכי שטעלט זיך צו די ירושה, מיילך מיט מרדכי. נאכדעם צו די טעכטער קריגן אויך צו נישט, ס'דא ווי מ'געט א צענטל, ס'דא וואס מ'געט זיי גארנישט, מ'פייפט זיי אינגאנצן אן, און ס'דא ווי מ'געט צו גלייך, אזוי ווי מ'געט פאר די זין. יעצט ווייס איך דאך נישט וואס די צוואה פון טאהשער רעבן איז געווען פאר די פריוואטע זאכן ווייל דאס געבט מען נישט ארויס. נאר דאס וויל איך ענק זאגן אז יעדער האט מיך אטאקירט. וואס אטאקירט עטס מיך? מ'האט געטענה'ט אז מרדכי דארף נישט באקומען א בכור פי שניים. אקעי. יעצט לאמיר גיין צום פי שניים. דאס, קודם כל האמיר שוין הלכות נחלה אז ס'קומט זיך פאר מרדכי'ן א געהעריגע ירושה. יעצט איז דא אין מחבר אין סימן רע"ח דארטן רעדט מען פון א בכור וואס ער באקומט. ווען ער באקומט פי שניים, פון וועלכע ער באקומט נישט פי שניים, און אזוי ווייטער. עס שטייט דא אזוי. ס'איז רע"ח סעיף ג', אין הבכור נוטל פי שניים בנכסים הראויים לבוא לאחר מיתת אביו, אלא בנכסים המוחזקים לאביו שבאו לרשות. מיינט, א בכור קריגט נישט פי שניים אויף זאכן וואס זיי וועלן קומען, למשל חסידים וואס זיי וועלן צוקומען צו כדומה, מען וועט באלד רעדן, כ'ווייס נאך נישט וואסארא דין חסידים האט, באט עניוועי איז. נאר אזאלכע נכסים באקומט ער פי שניים וואס ס'איז דא בשעת מיתת אביו, וואס איז מוחזק צום טאטן, שנאמר ווייל ס'שטייט בכל אשר ימצא לו, כיצד, אחד ממורישי אביו, איינער פון די מענטשן וואס זיי געבן פאר זיין טאטן א ירושה, שמת וואס ער איז געשטארבן לאחר מיתת אביו, נאכדעם ווען זיין טאטע איז געשטארבן. איז א בכור ופשוט יורשים כאחד, דאס מיינט איין א בכור נוטל פי שניים ונכסים ארעיים לאביו לאחר מיתת סביבה'לע ונכסים המחזקים וכן אם היה לאביו מלווה ער האט געהאט א מלווה וואס מ'האט אים באצאלט איז יורשים אויסוי כאחד ירש'נט מען זיי אין איין יעצט איז זאגט די די סמא עיין פאר גאב ד בראש סימן רש א אין וואו נתבהר אפילו אם מת א בכור בחיי אביו איז בניו הבכור עומדים במקום אביהם כאטשיג פריער געזאגט אז די קינדער פון דעם פארשטארבענעם בכור שטייען שטאט זייער טאטן, ליטול ב' חלקים, זאל נעמען פי שניים, שאני התם, און פארוואס דארט נעמט מען יא דברא כרעא דאבוה, והרי כאילו הבכור חי איז אזוי ווי דער בכור לעבט ויורש ממון שמצוי אצל אביו, מה שאין כן כשמת אביו של הבכור, ווען ער איז געשטארבן ולא היה ממון און ס'איז נישט געווען נאך קיין קעש געלט דעמאלטס, והוא לא היה ממון מורישו מצוי בידו, בשעת שמת אלא ביד אביו אויב ס'איז נאר געווען ביים טאטן פון זיין טאטן, ס'הייסט דעם זיידן של הבכור, והרי אינו בכור, דאס קינד איז דאך נישט קיין בכור, איז במילא איז דען דער בכור איז דאך נאר זיין טאטע, איז במילא איז בא'ירש'נט ער נישט, פארוואס? ווייל הואיל ביד אביו לא היה הממון מצוי, אזוי זאגט דער סמ"ע, און אזוי זאגט דא דער באר היטב, קלאר ארויס. יעדע געלט וואס איז נאכדעם צוגעקומען, אויף דעם איז נישטא קיין פי שניים, אבער די אלע בנינים זענען געשטאנען, די קעש פלאו איז דא, די ריעל עסטעיט פראפערטי איז דא, אלעס איז דא, איז מצוי איז ער יורש פי שניים, און כ'ווייס נישט וואס יעדער איינער האט זיך אויף מיר אזוי פארלייגט, נאר כ'האב באמת הנאה, כאטשיג מ'האט קריטיקירט, קודם איך זעה אז דער עולם הערט אויס, און סרול האגער עמיצער שרייט זיך אז איך האב אינגאנצן פופציג הערערס, ס'איז דא זיבעציג, קאלס וואס איז געווען אז איר זענט אייך טועה אין די הלכה, האב איך זיי געזאגט איך בין זיך נישט טועה, איך האלט אינמיטן פארן דא אין אריזאנע און איך ווייס נישט באמת, איך האב דא נישט קיין ספרים, איך ווייס נישט ווי ס'איז דא ספרים, אבער איך וועל אהיימקומען וועל איך עס נאכקוקן און איך וועל ענק ענטפערן דערויף, און למעשה. וויל איך, האלט איך ס'איז וויכטיג אז איך זאל עס ענטפערן, אנישט וועט מען נאך זאגן אז איך מאך טעות. איין טעות האב איך יא געמאכט און כ'האב ענק געזאגט וועגן דעם מעג איך האבן א האטליין, ווייל טאמער כאפט מען אז איך מאך א טעות, זאג איך ארויס אז כ'האב געמאכט א טעות. איך וויל באמת זאגן כ'האב געמאכט א טעות. כ'האב געזאגט אז אין טאהש איז געווען דריי מענטשן וואס זענען מיר נאכגעלאפן, זיי האבן מיך געסטראשעט צו הרג'ענען, און כ'האב אויסגערעכנט די נעמען. איינער האב איך געזאגט איז מענדל בלום. א קאשויער אייניקל, א משוגענער, א מטורף, אלע קאשויער אייניקלעך זענען אדער זענען זיי צדיקים אדער משוגעים, קיין נארמאלער איז נישט דא צווישן זיי, האב איך דעמאלטס געזאגט ער הייסט מענדל בלום, איז געגאנגען גאנץ טאהש זיי האבן מיך געקאלט האסט דיך טועה געווען זיין נאמען איז נישט מנחם מענדל בלום, דו ביסט דיך טועה מיטן נאמען, דער מענטש איז טאקע דא נאר ער הייסט יעקב יוסף בלום, יעקב יוסף, בין איך מחויב עס צו פארעכטן, איך דערמאן זיך טאקע יעצט ער האט געהייסן יעקב יוסף בלום. עס איז געווען א טעות אז כ'האב געזאגט מנחם מענדל, ווייל גראדע ס'איז דא אן אייניקל א קאשויער מנחם מענדל וואס איך בין א מורא'דיגער גוטער ידיד מיט אים, כ'האב אים ארויסגעהאלפן אסאך מאל, און פשוט זעהט אויס אגב חורפא משבשתא איז אריינגעפאלן א טעות. די שייגעץ ווער ס'איז מיר נאכגעלאפן און ער האט געזאגט ער גייט מיך הרג'ענען איז געווען דער בוקקיפער פאר סרול בנימין לאווען און ער הייסט יעקב יוסף בלום, כ'ווייס נישט וואס ער טוט היינט, כ'האף ער האט גענוג פרנסה אין טאש אז ער האט געקענט גיין. סטראשען א מענטש מיט רציחה, איך האף אז זיי געבן אים גענוג פרנסה, און די אנדערע צוויי זענען די זעלבע אזוי ווי איך האב געזאגט, איינער הייסט שווארץ, נחמיה שווארץ, זיין טאטע איז דער תירוש וויין, און איך מיין ער איז די שווער פון משה רוטמאן דעם חזיר דעם שייגעץ וואס מען דארף פטור ווערן, און דער אנדערער הייסט דוד פארשענאווסקי. געווען א גרויסער טאקע וועט מאכן אייגענע מוסדות, כ'קען זאגן ער האט זיך געבויגן ער איז צוריק געקומען צו ר' מיילעך'ן, דאס איז זייער גוט, איך האלט טאקע אז ס'איז מורא'דיג גוט, איך האלט נאר אז די צוואה האט טאהשער רבי געשריבן אין איין צייט ווען איך האב עס געשריבן אלס האבן עס ביידע נישט געשריבן, דאס איז משה רוטמאנ'ס אן ארבעט מיט די ווערטער אויף עברית צו פיט מיט מעשה'ס, און האט אזוי אריין געבויעט דעם מיילעך'ן אז כאילו ער מאכט אז מרדכי גארנישט געווען זיין סזין אינגאנצן קען זיין ער איז געווען עפעס א סייף אין מנשה און זיינע אייניקלעך זענען אויך גארנישט ווערד. און ווי מער א מענטש געט ארויס אזא צוואה, און יעדער כאפט אז ס'איז פעיק פאוני פראוד, ס'איז געווען מיט א גאן ביים קאפ, לאכט מען דערפון. און דאס איז די טעות וואס מיילעך האט געהאט. ער מוז מאכן פיעס אוו מיינד אז דא איז דא נאך יורשים. איינמאל ווען ר' מרדכי איז געשטארבן, האט מיילעך געזאגט פאר איינעם, נו, איינער האט אים געזאגט, הערסט מיילעך, יעצט גייסטו זיין רעבע, האסט נישט קיין קאמפעטישן. זאגט ער, רעבע שמעבע, ווער וויל זיין רעבע, איך וויל די ריעל עסטעיט. זיי האבן געוואלט צוגנב'ען דעם גאנצן ריעל עסטעיט, אויף דעם איז אים דער קאפ אייביג געגאנגען, און געווען א מאני האנגרי לייען. נאר גארנישט! האסט איבערגעצויגן די שטריקל, איך האלט אז מרדכי'ס קינדער זענען קלוג, גייען זיי צו דין תורה, דאס איז קיין צוואה נישט, ס'איז בכלל געשטיקלט, אויבן איז געשריבן בכתב יד, נאר מ'האט צוגעלייגט די אנדערע זאך, און מ'האט גענומען די צוויי טאהש'ע רבינ'ס מענטשן, איינער איז דא דער דיין דא אין בית מדרש, ער הייסט ישראל צבי שלום גליק, ווען מ'האט אים גענומען האב איך געשריגן וואס נעמט עטס אים א דיין, ער איז דער שוואכסטער תלמיד חכם, נישט געזעסן געהעריג און געלערנט, און ס'איז דא דא א בית מדרש, מיט תלמידי חכמים אין טאהש וואס האבן זיך געפלאגט אויף תורה, האט מען אים גענומען. פארוואס האט מען אים גענומען? דאס איז געווען שוין אנגעארבעט, ווייל זיי האבן געוואוסט אז זיי מוזן אנקומען מיילעך'ן צו מאכן רעבע. נאכדעם איז דא ניימען, יעקב אלי' אונסדארפער, דער איז דאך א רב אין אין מאנטריאל, האבן זיי אים גענומען, ווייל זיי האבן געוואוסט אז ער וועט נישט פארציילן, ווייל דער טאהשער רבי האט אים געשטופט אלע יארן גרויס געלט. און נאכדעם האבן זיי גענומען דעם גרויסן תנא קמא, מנחם זכריה זילבער. דאס איז דאך דער בלינדער דיין, דער האט אונטערגעשריבן אויף מיר אויך, דעם קענסטו פאר א דאלער טוט ער אונטערשרייבן, און אויסער דעם איז ער האט א ספר וואס הייסט מאוזני צדק, רופט מען עס מאוזני מרמה, פעלטשעוועט דארטן ספרים פון די ראשונים פון די אחרונים, ס'איז א ריכטיגע חברה וואס האבן אונטערגעשריבן. יעצט למעשה, ווען איז דאס אונטערגעשריבן? יעצט זאלסטו באמערקן א זאך, ווען א מענטש איז אויף א דזשאב, זאגט מען ריטייער נישט, די מינוט ער ריטייערט ווערט ער קראנק און ער גייט פון די וועלט. דער רבי האט געזען מ'האט אים אריינגעלייגט מיט א בולעט און א גאן האט מען אים אריינגעלייגט אין קאפ און געזאגט שרייב אונטער דאס און ער האט אונטערגעשריבן אלעס אז מיילעך זאל פירן אלעס, ס'נישט דא דא קיין שום זאך וויאזוי ס'קען אויסקומען פאר מרדכי'ס קינדער ירושה ווייל דא שטייט אז אלעס וואס ער איז יעצט אין קאנטראל איז זיין, נו אויף וואס איז ער נישט אין קאנטראל? אז ס'וועט קומען א נדבן און ער וועט געבן א לאנד לעבן טאהש און וועט מאכן א נייע שטעטל? איז דאך נאריש. איז פון ווען די רבי האט דאס געזעהן, האט ער געזעהן אז קיין גוטע פריינט האט ער נישט, און א זוהן האט ער אויכעט א יענע סחורה, נאר וואס קען מען טוהן, ס'שטייט אין שלחן ערוך אפילו אז איינער האט א שלעכטן זוהן, ס'איז אפילו נישט קיין שומר תורה ומצוות, זאל ער נישט צונעמען די ירושה פון אים, ווייל מען קען נישט וויסן וויאזוי זיינע אייניקלעך וועלן אויסזעהן, ס'הייסט די. דעם קינד'ס קינדער. איז בקיצור מען האט דא געמאכט אריין געשטעלט אלעס צי יעדע שורה ווייזט מיט וואסערע גאן מען געזעסן מיט דעם ביי דעם רעבן מיטן אין די הענט בשעת ווען ער האט עס געשריבן ער שרייבט דאך חתימת ידי דלמטה תעיד עלי כמאה עדים כשרים ונאמנים שנתתי כל בעלות וכל כח וזכות שיש לי בכל בתי מדרשים ובכלל מה שנמצא בבנינים של בתי מדרשים שנקרא על שם טאהש הן קרקעות הן מטלטלין, וכח הנהגה והנהלת הבתי מדרשים, וכן נתתי כל בעלות וכל כח וזכות שיש לי בכל המוסדות הן תלמוד תורה לילדים הן ישיבה קטנה וישיבה גדולה הן מוסדות לבנות שנקראים על שם טאהש, בין בגוף המוסדות בין בהנהגה והנהלת המוסדות, וכן נתתי כל הבעלות וכל זכות שיש לי בקריה שנתייסדה על ידיני, מעכשיו לבני הרב הצדיק ר' מיילעך שליטא, שיהי' גוף הדברים שהם בבעלותו ובבעלותו הבלעדית. און אויך אין אנדערע זאכן און אויך די דיינים וואס איך האב געשטעלט אין אלע בתי מדרשים אלעס זאל ער זיין דער פירער. יא איך וועל דיר זאגן ווען איינער שרייבט אונטער אזא בריוו ווען ער איז ס"ה תשס"ה ווען ער איז נאך געווען אַכציק מען הייסט אים דאס אונטערשרייבן פון דעם איז דער רבי געגאנגען דאון טאון. דאס האט אים געטראגן נעבעך אז ער האט אנגעהויבן צו רעפן, אזוינס שרייבט מען אונטער. עניוועי, זעסט האסט א שוואכן זון, זאג זיי, רעבע נעם קוויטלעך, מיש דיך נישט אין חינוך, מיש דיך נישט אין גארנישט. ס'איז גוט איז אקעי. ער האט געמאכט א גוטן דזאב, ער מיט משה מיט די חברה, און ס'איז א ביטערע ווייטאג. די ירושה קומט זיך פאר מאטכען, מאטכע'ס קינדער קומט זיך אויף די אלע זאכן, געהעריג א פי שנים. כ'האב נאר געוואלט זאגן נאך א זאך, אז כ'האב באקומען די צוואה וואס דער רבי האט געשריבן בכתב יד קדשו, נישט מיט א טייפרייטער, און ער שרייבט בפירוש פאר זיין איידעם אז ער זאל מופן אויף מאנסי, און דער רבי באצאלט אים געלט צו קויפן די קרקע, און אויכעט פאר די בנינים, און ער מעג זיך רופן טאהש. סאו, איך וויל פארשטיין וואס דא איז געשעהן, איז געשעהן א מיספארשטענדעניש, צו דער רבי האט נישט געדענקט וואס ער האט געשריבן מיט צען יאר פריער, סאו יענץ איז געווען געשריבן בערך נ"ח נ"ט, סאו איך זאל זאגן די רבי האט נישט געדענקט? אדער איך זאל זאגן מ'האט געהאלטן א גאן ביי אים אין קאפ? אדער דער אמת איז די לעצטע צען יאר איז דער רבי געווען זייער שטארק שוואך, אפגעשוואכט, ס'איז געווען אפס און דאונס, סאו אז מ'האט גענומען אין ס"ה מ'האט געשריבן אזא מין ווילדע צוואה, זאל איך זאגן אז דאס איז ממש דאס וואס די רבי האט געוואלט? צו דאס וואס משה רוטמאן מיט מיילעכן מיט דעם נחמיה שווארץ האבן אויסגעפלאנט? און מען זעהט ס'איז דא א צוואה פונקט פארקערט און דארט קען מען נישט זאגן ס'איז נישט דעם רבי ווייל דער רבי שרייבט די גאנצע צוואה דארט נישט נאר דעם אונטערשריפט. יעצט זאל איך זאגן אז דער איידעם איז אויך געזעסן מיט א גאן? קען אויך זיין. אבער וועיט א מינוט, אבער דו האסט דאך געוויסט אז דו האסט יענעם געשריבן איין זאך וואס שרייבסטו דא א צווייטע זאך? עניוועי, ס'איז גוט, מ'האט געמאכט פורים פונעם רעבן, ליידער. ליידער ליידער. יעצט וועט עטץ שוין פארשטיין פארוואס מען האט גענומען דעם שלום גליק פאר א דיין, מען בויעט, ער האט זיך ארום געשטעלט זיינע דיינים און ער בויעט זיך אן איבעראל, און איך געדענק ווען די רבי איז אוועק דער דברי יואל האט מיך געפרעגט א ביזנעס מאן אין מאנהעטן טעל מי וואז די ראביי א סמארט מען? זאג איך אים הי וואז א דזשיניעס הי וואז בריליענט סאו וויי דידנט הי ליוו א וויל אבער איך האב געזאגט מעיבי הי לעפט באט ווי דאנט נאו אבאוט איט עניוועי למעשה איז אזוי ס'קען זיין די רבי האט געלאזט א צוואה און מען האט עס צופליקט שלום האלפערט האט געוואלט ווערן סאטמארער רב, און עס קען זיין דער רבי האט נישט געוואלט לאזן אזא צוואה, ער האט געהאלטן ווי איידער צו לאזן אזא צוואה איבערגעבן פאר א יונגן צוצאק דעם גאנצן הנהגה, וואס ער האט קיינמאל נישט געווען ביזי מיטן רעבן אפילו, מען דארף אין יעדע זאך זאגן וויאזוי דער רבי האט זיך געפירט, אים האט נישט אינטערעסירט, ער האט אינטערעסירט קעש מאני, געהאט אסאך און ער האט פארלוירן אסאך, אבער למעשה איבערצולאזן אזא צוואה, האט דער רבי געטראכט ווייסטו וואס, אויב אזוי לאז איך שוין איבער פארן רבונו של עולם אין די האנט וויאזוי ער וועט פירן, עס איז א. זייער זייער א אינטערעסאנטע צוואה, כ'האב קיינמאל נישט געזעהן א טאטע זאל איבערלאזן דער זון זאל נעמען קוויטלעך, וואס איז ער געווארן א דאקטער הייסט ער קען שוין נעמען קוויטלעך ווייל ער איז א זון פונעם רעבין, כ'האב קיינמאל נישט געזעהן אז א זון פון א דאקטער זאל ווערן א דאקטער אן דעם וואס ער זאל גיין אין סקול, איז ווען ער כאטש איינער וואס ער איז געווען אן עובד השם אלע יארן מיט אלע פיטשיווקעס, ער איז געווען מיילעכל, ער האט געזוכט אפאר דאלער דעטס אלל, איך ברויך נאר געלט פלעגט ער אלץ זאגן. עניוועי, קען זיין ס'איז גוט אזוי, ווייל אזוי העט כאטש זיין אלעס אמת, ווי מ'זאגט, ס'העט כאטש נישט זיין געבלאפט. שטעל דיר פאר ווען דער רבי לאזט איבער א זון א בלאפער, דעמאלס וואלט געווען אן אומגליק. וואלט ער געקענט טון אזוי ווי די אלע חכמים אין ארץ ישראל, זיי וואוינען מיט אשת איש, מ'זעט איין, צו אפילו אזוי ווי די רבנים דא אין ניו יארק און אין ווילימסבורג. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא איז געווען. ס'איז אנבעליוועבל. איינער זאגט מיר געגאנגען מנחם אבל זיין חזקאל'ן און ער האט אים נישט געזעהן ער האט אים געוואלט פרעגן צו ס'איז אמת נחום ראזענבערג זאגט אויף דיר א ליגנט לאמיר עס מברר זיין לאמיר אים רופן צו בית דין זאגט ער ער איז נישט געזעסן שבעה מיט זיי זעהט אויס אז זיי זענען געזעסן אין קאנטרי ער איז געזעסן דא אויב חזקאל טייטלבוים מעג וואוינען מיט אן אשת איש איז גענדיגט די גאנצע תורה האט זיך אויסגעלאזט די גאנצע תורה איז ווער טאר נישט און וואס טאר מען נישט וואט א שעם. עניוועי, כאטש אויף מיילעכן זאגט מען נישט אז ער האט געטשעפעט מיט אן אשת איש, מען זאגט נישט אויף אים עפעס אזאלכע זאכן, שוין, דאס איז דאך אויך היינט א מעלה. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. די וואך וויל איך אפגעבן אביסל צייט צו רעדן וועגן אומאן, איך זאג נאכאמאל פאר די אלע פרויען, דאונט קיד יורסעלף, דיין מאן פארט נישט אויף אומאן, ער פארט זינדיגן. ס'איז דא אפאר וואס זיי פארן אמת'דיג אויף אומאן, באט דו ווייסט נישט צו דיין מאן איז פון די. דארטן קען מען האבן א גאנצע נאכט א שיקסע פאר צען דאלער, און זי וועט נישט דערציילן אזוי ווי די אמעריקאנער וואס זענען אזוי נעבעך הונגעריג נאכן געלט, די אמעריקאנער שיקסע נאכדעם וואס זי וואוינט מיט איינעם פאטאגרעפירט זי אים און זי לויפט אים נאך פארקויפן אין אלע גאסן, זיי טוען דאס נישט, זיי זענען נאכנישט אפ טו דעיט צו די זאכן. איך בעט דיך, לאז נישט דיין מאן פארן, זאג דיין מאן, אדער פאר מיר אינאיינעם, אדער פארט נישט קיינער. איך האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא א פסוק, ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלוקיך אותם, ס'שטייט אין רשי, און ס'איז א גמרא, אהובה היתה בימי אבות, א מצבה איז געווען געליבט ביים אייבערשטן בימי אבות, און ועכשיו שנאה, יעצט האט עס דער אייבערשטער פיינט. פארוואס? ווייל די גוים נוצן עס פאר זייערע עבודה זרות. די זעלבע זאלסטו וויסן, דאס וואס ר' נחמן האט געזאגט ווער ס'וועט קומען צו מיין ציון, איך האב, קודם האב איך ענק שוין געזאגט איך ווייס נאך נישט וויפיל אמת ס'ליגט ווייל ר' נחמן ברענגט עס נישט אין זיין ספר, ס'איז נאר אין די מעשות אז ער האט געשטעלט צוויי עדים כשרים, א מעשה א בוידעם, אינעם ספר העסטו עס נישט טרעפן, אז מ'זאל קומען צום ציון און אויסזאגן די צען קאפיטלעך העט ער דיך ארויסשלעפן פון גיהנום. דאס האבן שוין חסידים צוגעלייגט אזוי ווי ס'שטייט שוין אין סמ"ק האב איך שוין אמאל פארגעליינט דער סמ"ק זאגט אז די תלמידים פון רבי יהודה אבן תיבון האבן געשריבן אין זיין נאמען זאכן וואס איז נישט געשטויגן און נישט געפלויגן אזוי זאגט ער אין שלחן ערוך ער רעדט דארטן בנוגע לגבי א יבמה זאל נעמען א ברודער וואס ער איז נישט קיין שומר תורה און מצוות שלא ימחה שמו בישראל שרייבט ער ס'ווענדט זיך ווען זיי האבן חתונה געהאט אויב זי האט חתונה געהאט און איז געווען ערליך מעג מען אפילו ער איז יעצט נישט ערליך און אויב ער איז קיינמאל נישט געווען ערליך טאר מען נעמען אים יעצט נישט. ווינדערט זיך דער סמ"ק, דאס שטייט נישט אין פסוק, אין פסוק שטייט אז מען זאל נעמען. זאגט ער ס'איז ידוע אז די תלמידים פון רבי יהודה אבן תיבון האבן געשריבן זאכן וואס ער האט קיינמאל נישט געזאגט. און די זעלבע דא אויכעט, אין ברסלב קענסטו צולייגן קענסטו, יעדער איז א משפיע, יעדער לייגט צו וואס ער וויל. צו דער רבי האט עס געזאגט צו נישט, א קוועסטשען מארק. כ'מיין ס'איז בכלל נישט צו פארשטיין וויאזוי עס קען זיין, א רבי שלעפט ארויס פון גיהנום, איז דאך בטל שכר ועונש, מוז מען פארענטפערן אז מען מיינט צו זאגן אז די קדושה פון רעבן וועט אין אים אריינגיין אז ער זאל, ווי מען זאגט, ווערן הייליג. עס קען זיין, אבער למעשה זעה איך אז זיי פארן דארט אהין, טויזענטער מענטשען פארן זינדיגן, ערליכע זאגן אז זיי גייען נישט אריין צום רבי'נס ציון, דאס קען אויך זיין, אבער זיי זענען דאך געפארן צום רבי'נס ציון, איך וויל נישט אויף דעם בויען גארנישט, איך וואלט נישט געבויט אויף דעם גארנישט, נאר לאמיר זאגן אז ס'איז יא אמת, לאמיר זאגן אז ר' נחמן האט עס יא געזאגט, איז אהובה היתה בימי אבות, ווען פריעריגע ערליכע אידן פלעגן קומען, זייערע עלטערן פלעגן קומען, זענען זיי געקומען מיט א צעבראכנקייט, און זענען געקומען. טאקע מקבל זיין ווי מען זאגט קדושה, איך האב נאך געקענט ר', ס'געווען א גרויסער ברסלב'ער חסיד וואס ער האט געבויעט דארטן די שול, ער האט געהייסן ר' מעכל דארפמאן, געפארן אלע יאר מיט מסירות נפש, ר' מעכל האט מיר פארציילט, ער האט מיר עס געזאגט, ער זאגט איך בין געווען א אינגערמאן איך בין געווען א שומר בית האסירים פון מאסקווע וואס מען האט אים געשיקט ערגעץ, ווייט, ער זאל וואטשן א תפיסה, יעדער האט דאך געמוזט האבן א דזשאב, זאגט ער ס'פלעגן קומען זונות א גאנצע נאכט, פאר דעם פלעגט מען באצאלן גרויס געלט, מיט אלעם, ווייל די חברה זיצן דאך אין תפיסה יארן, זאגט מיר ר' מעכל דו זאלסט וויסן איך בין געווען א יונגערמאן, ס'האט אין מיר געקאכט דאס בלוט אזוי ווי אינגערמאן, איך בין קיינמאל נישט נכשל געווארן ווייל כ'האב מיך אלץ דערמאנט כ'וועל מוזן פארן ראש השנה צום רבי'ן, דאס הייסט א געפארעכץ צום רבי'ן, אבער נישט די אלע שטותים מ'פארט, א מחיה מיט לוקסוס. מ'פארט און מ'קומט ס'איז דארטן דא גוים און גויטעס און מ'דרייט זיך דארטן ס'טוט זיך דארטן א מעשה און א געשעפט און נאכדעם איז דא סופיה ס'איז געווען דעם זומער א חורבן די גאנצע צייט ארץ ישראל'דיגע צייטונג שרייבערס האבן אינטערוויוט ארץ ישראל'דיגע אינגעלייט פארהייראטע זיי האבן זיך נישט געשעמט ס'איז שוין היינט נישט קיין בושה אויך נישט איך זאג אז אמאל איז געווען דער אינגערמאן האט זיך געשעמט ווייל ער האט א ווייב און ער האט קינדער היינט איז שוין געווארן אזא זאך אז ס'איז נישט מען זאגט קיין בושה נישט פאר א ווייב נישט פאר די קינדער, מען זאגט פארן ווייב אז דיין מאן האט געזינדיגט, זאגט ער פאר איר דו ווילסט געב איך דיר א גט, ס'איז שוין היינט נישט צו היינטלט מער, ס'איז שוין נישט דא די זאך וואס ס'צוימט א מענטש, מענטשליכקייט איז נישט דא, און די ווי מען זאגט רעגירונג זאכן איז נישט דא ווייל דארטן מעג מען עס טון, און שוין באצאל נאר און דעטס איט, איך מיין אז מען מעג איך בויטס נישט אויף מיין סעי סאו, איז על כל פנים דאס איז די געפערליכסטע זאך וואס דא גייט פאר. אהובה היתה בימי אבות, אמאל איז געווען טאקע אפשר א הייליגע זאך, אבער ועכשיו שנאה, יעצט איז עס געענדיגט, חוץ פון דעם, איז געווען א צדיק, הרב אברהם בר רבי נחמן האט געזאגט קלאר, ער איז געפארן אויף ארץ ישראל און ער איז קיינמאל נישט צוריק געפארן צום רבי נחמנ'ס ציון, זאגן זיי אז ער האט געזאגט אז פון ארץ ישראל מיינט נישט רבי נחמן מען זאל פארן, ער האט גערעדט פון גאנץ חוץ לארץ, ווייל דארט איז די מקום ווי עס גייט ארויף די תפילות, אבער פון ארץ ישראל ארויסצופארן איז א משוגעת ווייל אלע תפילות גייען ארויף דורך ארץ. אזוי האט רבי אברהם ברב נחמן געזאגט. ער איז געווען אן אייניקל פון רבי נחמנ'ן. און ס'איז ברי היזיקא, מען ווערט דארט געשטרויכלט, איך בעט ענק אלע, טוטס א טובה און עץ זאלטס נישט לאזן ענקערע מענער פארן אליין זיכער נישט, און אפילו ווען מען פארט מיטן ווייב דארף מען אויכעט האבן טויזנט אויגן, און ס'איז שוין בעסער צו דאווענען דא, ווייס איך דיר זאגן, ס'איז לאמיר זאגן די דאווענען דארט איז הונדערט פראצענט, און דא אין א שול איז עס צוויי פראצענט, ס'איז בעסער צו דאווענען דא צוויי פראצענט אן די אלע נסיונות מיט די געפארעכץ מיטן בלבול המוח, ווי צו דאווענען דארטן הונדערט פראצענט. דאס איז ווען ס'איז שוין אזוי, ס'איז נישט אזוי אויך נישט. נאכדעם דארף מען וויסן, מ'דארף זייער אבאכט געבן פאר די קינדער, כ'זאג דאס אן יעדן פאר יום טוב, ס'איז בין הזמנים, די קינדער האבן אויך נישט קיין חדר געהעריג, ס'איז נישט דא ווער ס'זאל ארויפקוקן אויף זיי, ווער ס'זאל ארויסקוקן, דער טאטע שטופט זיך אינעווענדיג ביים רעבן. מיטן גרויסן עטרה און ער מיינט ער כאפט מלאכים, דאס קינד זיצט אינדרויסן און מ'שלעפט אים אריין אין בית כסא, מ'שלעפט אים ארויף אויבן אין די ווייבער שול ווען די פרויען זענען נישט דארט, רבותי ס'איז אן אומגליק און מ'טאר עס נישט צולאזן. כ'וועל ענק זאגן א דוגמא, משה רוטמאן גייט וואוינען אין טאהש, צו ער איז גבאי צו נישט ווייסעך נישט, איך האלט מיילעך דארף מען ארויסווארפן, נאר אפילו אויב נישט, דאס וואוינען אליינס איז דאך אן אומגליק, ס'איז געווען דא א סייקאלעדזשיסט וואס מ'האט אים מטמא געווען אין ארץ ישראל און צוריקגעפארן דארטן, ער האט אויפגעזוכט די צוויי מלמדים. איינער איז געווען א שוכן עפר, און דער אנדערער האט נאך געלעבט. האט ער געהייסן פאר דעם וואס ער פירט דארטן אז ער זאל אים ארויסווארפן. האט ער געזאגט, ער מאכט אים אויס מלמד. זאגט ער, ס'איז נישט גענוג, ער טאר נישט זיין אויף די פרעמיסעס, דא איז דא קינדער, דא איז דאך א דעינדזשער, דא איז דא א מקווה. דאס זעלבע אויך, איבעראל, ס'איז דא מקווה, ס'איז דא קינדער, זאגטס אן ענקערע קינדער זאלן נישט גיין אין קיין מקווה, נישט פאר ראש השנה, נישט פאר יום כיפור, זיי ברויכן נישט, זיי זענען פטור, און פאר סוכות אוודאי נישט. מען נעמט א גוטן שאוער אינדערהיים, דאס איז מער קדושה ווי אלעס. נאך א. מזל דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אזא גרויסן צדיק ווי עזרא הסופר, שטעל דיר פאר ער איז געווען אזוי גרויס ווי משה רבינו, די גמרא זאגט אז דער אייבערשטער וואלט געקענט געבן די תורה דורך עזרא הסופר, נאר שקדמו משה, משה רבינו האט אים אויסגעכאפט, אוודאי ס'איז געווען אויסגערעכנט פון הימל, אבער עזרא הסופר האט אונז געזאגט א שאוער איז א גוטע מקווה. נישט פאר פרויען חלילה, ווייל א פרוי דארף זיין וטבל במים, מען רעדט פאר א מאן אלס קרי צו אלס אנדערע טומאות, איז א שאוער וואונדערבאר גענוג, אויסער אז ער גייט אין די מקווה אין מאנהעטן ערב ראש השנה ערב יום כיפור וואס דארטן גייט יעדער אליינס אין די מקווה, קיינער זעט נישט א צווייטן אויסגעטוהנערהייט, ס'איז דא פיר מקווה'ס מען זאל קענען גיין, ס'איז דא מסתמא סאך אזאלכע פלעצער, אבער דארטן איז אפילו צוגעמאכט די שאוער, און פון די שאוער ביז די מקווה גייט מען נאקעט און חזר'יש, דאס איז קעגן. אלע גדרים פון קדושה און פון צניעות. אזא מקווה איז נישט מטהר נאר מטמא. יעצט איז דא א בוק וואס איינער האט געשריבן פאוסט אמעריקען ווארלד האט געשריבן איינער פאריד זאקאריא ער איז א מוזלעם דאס מיינט אז וואס העט זיין נאכדעם ווען אמעריקע העט אונטערגיין אראבער רעדן שוין דערפון עס האבן זיי געכאפט א פיקטשער ווי פרעזידענט באראק אבאמא גייט מיט דעם בוק און מען האט עס איבעראל עדווערטייזט מען האט עס געוויזן וויל איך ענק זאגן רבותי די וועלט שטייט אמת'דיג אויף א האר. איך זאג עס ענק שוין לאנג, וויאזוי מען האט נעבעך מורד געווען דעם אייבערשטן מיט די מכשיל זיין קינדער מיט דעם משכב זכר, און אויך אויף מאכן דעם כותב זיין כתובה לזכר, אונז זעמער פינישט, עס איז נאר א מעטער אף טיים ווען דיס האול טינג איז אווער, די געים איז אווער, אמעריקע טוט אונטערגיין פיינענטשעלי, די אראבער העבן עס באמבארדירן, שטעל דיר פאר, מ'האמיר אן אראבער וואס ער פירט אונזער לאנד. נאך זעקס יאר צוריק האט שוין איינער ארויסגעגעבן א ביכל אויף אלע זיינע פאלשע זאכן, האט ער ארויסגעגעבן א ביכל אז ער לאט אריין פון די פאלעסטינער, לאט ער אריין זאגט ס'איז אווער קראודעד, לאט ער אריין דא די אלע אראבער, ער טוט כל דבר אסור וואס אמעריקע וואלד סטענדס עגעינסט, און דאס האט מען אונז אריינגעשטעלט, רבותי אונז דארף מיר זייער זייער שטארק אנהייבן תשובה צו טון, ווייל אונז האמיר נישט האבן קיין סעיף העיווען אין אמעריקע אויך נישט. יעצט איז דא איינער וואס ער הייסט יענקל מאסטער, ער איז געווען אמאל א. בעלזער, און ער פירט יעצט א גאנצע מערכה. אז מען זאל לערנען אין די ישיבות ענגליש. יעצט, איך בין נישט קיין מתנגד דערפון, איך האב ענק שוין געזאגט איך בין נישט קיין גרויסער חסיד דערפון אויך נישט, ער האט געשיקט א מעסעדזש אז איך זאל מיט אים קומען ארבעטן, איך האב אים מסביר געווען אז איך קען נישט קומען מיט דיר ארבעטן, ווייל איך האלט אז מען לערנט בבא קמא מיט בבא מציעא און דער טענה'ט אזוי דער טענה'ט אזוי, די קינדער'ס קעפ ווערן אזוי פיין אויסגעשארפט, אסאך מער ווי דארטן די קוריקולומ'ס וואס עטס האטס. און יעדער בחור ביי די זעכצן דארף גיין פאר GED, דעס בין איך מסכים, וואס דארף זיך צונעמען דעם בחור'ס קאפ פון אלס קליין יונגל, ס'איז גענוג ביי די זעכצן וועט ער גיין א יאר פאר GED, און נאכדעם וועט ער קענען גיין לערנען א פאך. אדער ביי די זיבעצן. יעצט איך וויל אויכעט ספעסיפייען אז אין די עלעמענטערי קלאסן דארף מען לערנען אז מען זאל קענען ליינען אביסל ענגליש, נישט היי לעוועל, נישט ער זאל גיין צו די וועלפעיר און קאלן זיין ווייב ס'שטייט עפעס ען עי עם אי און ער ווייסט נישט פונקטליך וואס דאס איז, מען דארף קענען אביסל די שפראך פונעם לאנד און מען דארף אויכעט לערנען אביסל שרייבן און רעכענען, אין די זעלבע צייט דארף מען לערנען אביסל אידיש ליינען, שטעלט זיך פאר וואסארא קרבן איך בין, שטעלט זיך פאר, אונזערע מלמדים האבן אונז גארנישט געלערנט און איך קען נישט דורכליינען נישט קיין איד און נישט קיין בלאט און נישט קיין צייטונג, איך קען נישט ליינען איין שורה. איז דאס נישט אן עוולה? איך וויל ענק עפעס פרעגן, אזוי וואלט ער דאך געהאט נאך דריי צייטונגען פארקויפט פער וואך. יעצט עס קען זיין דער מלמד האט אויך נישט געקענט, אבער דעמאלטס איז נישט געווען אזא געפערליכע זאך, ווייל ס'איז דאך נישט ארויסגעקומען דער איד נאר איינמאל א וואך אויף צוויי פעידזשעס. סאו עניוועי, מען דארף זעהן די קינדער זאלן זיין אפ טו פאר מיט ביידע פיס אויף די וועלט.

ביי מיר איז דאס נישט וויכטיג. נו וואס, מ'וועט לערנען סייענס צו אייער איז יא געזונט צו נישט, היינט זאגן דאקטוירים זעקס אייער א טאג איז געזונט, אמאל האבן זיי געזאגט ס'מאכט קאלעסטראל, משוגע מיט א. ביי מיר איז וויכטיג אז מען זאל לערנען טשיילד פראטעקשן אז מען זאל נישט זיי אביוזן נישט פיזיקל, אזוי ווי ס'איז דא יעצט דרייט זיך ארום א קליפ, ס'איז אן אלטע קליפ, ס'איז פון סקווער חדר אין מאנטריאל ווי א מלמד פראסקעט דעם קינד אין קאפ, און כ'האב עס ארויסגעשטעלט צו די גויאישע בלאג זאל יעדער זעהן. דאס טאר נישט זיין, דו קענסט דאך אים. מאכן קריפלט פאר לייף, אפילו דו זעסט נישט ער פאלט צוזאמען, דו קענסט אים מאכן די אדערן און די נערוון אין קאפ קריפלט פאר לייף, און די פחד, און די צווייטע איז טשיילד סעקשועל אביוז, יעצט איך האב אנגעהויבן צו פייטן אז מ'זאל לערנען טשיילד סעקשועל אביוז, קומסטו אריין מ'זאל לערנען מאטעמאטיקס מיט פיזיקס, ס'איז צוויי וועלטן, דו גיי דיין וועג, איך וועל גיין מיין וועג, מיך אינטערעסירט נישט אז מ'וועט לערנען יא ענגליש צו נישט ענגליש, מ'קען אנהייבן ביי די פופצן און ביי די זעכצן און ביי די זיבעצן. און יעדעס קינד קען גענוג ענגליש, יעדער האט טוויטער, יעדער האט היינט די סמארטפאונס, לאז אפ, קיינער איז נישט אונטערשטעליג, קוק אונז זעמיר געווען מורא'דיג אונטערשטעליג, ס'איז פון אונז אלע געווארן מענטשן, איינער א דאקטאר, איינער א לויער, איינער אן אקאונטענט, די אידישע קאפ ווערט אויסגעשארפט פון ווען ער איז פיר פינעף יאר אלט, פארגעס נישט, ס'איז נישט מ'לערנט מיט אים עפעס א זאך וואס דאס איז נישט פרה ורבה. און לערנסט די גמרא, הייבט מען אן צו לערנען פון דעם און פון יענעם, און טאמער איז דער מלמד א גוטער מלמד ברענגט ער אלעס אריין אין די גמרא, די גאנצע פיזיקס מיט סייענס, אזוי אז מען ווייסט אלעס, למשל ס'איז דא דארטן אין מסכת פסחים ווי רש"י איז מסביר ווי אזוי מען רעכנט אויס פארוואס ס'איז מער א פערטל א רינגעלע פון א פיר עקעדיגע זאך, איז נעמט רש"י צענעמט מיט רצועות, דער מהרש"א איז עס נאכמער היינט. זיי האבן די אלע זאכן פאי אר סקווער, ווען איך בין געווען א מלמד האב איך זיי געוויזן ס'איז פאי אר סקווער, איך האב זיי מסביר געווען פארוואס, ווייל אויב וועסט נעמען ארום א גלעזל מיט א שטריק וועט עס גיין דריי מאל מיט אביסל, סאו דער איז נאטינג ראנג מיט נעמען עדיוקעיטעד מלמדים. באט די דריי בעיסיק זאכן, פיזיקל אביוז, אימאושענעל אביוז און סעקשועל אביוז, פון דעם רעדסטו נישט. און איך האף גארנישט פון די גאנצע זאך. סאו עניוועי, ער עדווערטייזט זיך איבעראל מען זאל אים אפקאלן, מען זאל אים געבן סופארט. איך האב דא נישט וואס צו געבן סופארט, איך האלט נישט אז דאס איז דער ריכטיגער וועג עס ארויסשטעלן, מען וועט לערנען סעקשועל אביוז, לערנען און פיזיקל אביוז, און אימאשענעל אביוז, דעמאלטס קען מען רעדן. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. גייט יעצט אויפנעמען נאכאמאל טיטשערס, בפרט נאך ס'איז דא צוויי פארשטארבענע טיטשערס און איינע איז קראנק, און איך הער אז איינע וויל פשוט נישט אהיימקומען, שי קענט פעיס ריאליטי, למעשה. מען דארף נעמען פון יעדן מיידל דארף מען נעמען איר פראטאקאל ווי זי איז ווי זי דרייט זיך ביי וואס זי האלט צו זי האט דרייווער לייסענס די אלע זאכן מאכן א מוראדיגן אפעקט אויף די היימישע קינדער אז די טיטשער האט דאס געטון און מען דארף עס אנהייבן צוריק צו דרייען יעצט. און איך בעט אויך עס קומט יעצט יום כיפור און די סקווערער וואס זענען ארויסגעפאלן און די אנדערע זאלן גיין ווייטער דאווענען איך זאג ענק די אמת עטס דארפטס ענק נישט דערשרעקן עטס זאלטס אריינקומען יום כיפור מארטש אריין פופציג זעכציג בחורים אין גרויסן בית מדרש, קיינער האט ענק נישט ארויס געווארפן, דער איז נאו ריזען פאר דעט, און נעמטס א ליגעל פערמיט צו מאכן א פראטעסט פארן רעבינס הויז אפאר טעג פריער, ס'מוז זיך אנהייבן, ווי העוו טו סטארט פייטינג, פייטינג בעק, און אזוי אויך די אלע ארויס געווארפענע, איך האלט נישט אז כולל וויליאמסבורג דארף האבן א מנין ראש השנה יום כיפור און סוכות, און איך האלט נישט כולל בארא פארק זאל האבן א מנין, גייטס אריין אין די שול ווי מ'האט ענק מאלעסטעט אדער אין די תלמוד תורה וואס ס'געהערט די שול וואס ס'געהערט צו די תלמוד תורה, און גיי צו צום נואף און זאגן. העי, דו האסט מיך געטאטשט, געט אוט אוו היער, זאל ער גיין זוכן כולל וויליאמסבורג און כולל בארא פארק, מען דארף אנהייבן צוריק צו פייטן ווערי סטראנג. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'איז דא ישיבות וואס האבן זיך צוזאמגעשטעלט יעצט אין ארץ ישראל, דרײַ און צוואַנציק ישיבות, וואס אויב די בחורים האבן דרייווער לייסענס ווארפט מען זיי ארויס, קודם מוזן זיי באצאלן א פיין פון טויזענטער שקלים און נאכדעם ווארפט מען זיי ארויס, ס'הייסט אזוי, אויב זיי באצאלן און זיי צורייסן די דרייווער לייסענס איז גוט. און טאמער נישט איז ווארפט מען זיי גראד ארויס. יעצט למעשה איך פארשטיי נישט די ישיבה זענען זיי טאקע אף דעיר קאטן פיקן מיינדס זיי כאפן נישט אז מען קען מאכן אין איין מינוט א דופליקעט דרייווער לייסענס? ס'איז אנבעליוועבל. און נאך דא וויל איך ענק זאגן נאך א זאך איך קום פון א פלאץ אין סאטמאר ישיבה האט די רבי געזאגט פאר גארנישט זאל איך נישט ארויסווארפן נאר פאר דרייווען. אפילו א בחור האט געטוהן מעשה תעתועים האט די רבי געזאגט כ'על אים נעמען אין די הענט אריין, מען האט צוגעשטעלט חזקות שמות, מען האט צוגעשטעלט וואס מען האט דעמאלטס געהאלטן אז ס'ארבעט, ס'האט נישט געארבעט קיינמאל, אבער מען האט זיך איינגערעדט אז דאס ארבעט. ביז מען טראגט נישט יענעם אין דזשעיל און יו דאונט טעיק הים אף די סטריט ארבעט גארנישט. אדער אז מען איז מסרס, אין ארץ ישראל געט מען נידלס, יעדע דריי חדשים א נידל, נאך צוועלף חדשים, הענגט ער א שטיקל פלייש, באט דאס איז נישט קיין שום תאווה מער צו גארנישט, נישט קיין נישט צו קיין זכרים, נישט צו קיין נקבות, זיי געבן דאס אלס אן אפשען אויף נישט צו גיין זיצן, נאר מענטשן ווילן נישט דעם אפשען ווייל זיי האלטן אז זיי וועלן אפזיצן זייערע צען יאר און זיי וועלן ארויסקומען און זיי וועלן נישט האבן קיין גבורת אנשים, עס וועט זיין א וועיסט אוו לייף, יו נאו וואט איי מין, א מאן וויל זיין א גבר. כ'וויל דרך גבר בעלמא. עניוועי, ס'איז נישט יעצט וואס איך וויל זאגן. וואס איך וויל ארויסקומען איז, אויב די ישיבה לאזט דיך נישט האבן קיין לייסענס און דו וועסט דרייוון אן א לייסענס און דו וועסט הרג'ענען א מענטש, וועסטו זיין א פירסט אדער א סעקאנד דעגרי מורדער. דו וועסט עס נישט קענען דזשאסטיפייען ווייל דער ראש ישיבה האט געזאגט אז מ'טאר נישט האבן קיין לייסענס. סאו האסט איינס פון צוויי ברירות, אדער פארלאז די ישיבה, אדער זאלסט אויפהערן צו דרייוון. אבער דרייוון אן א לייסענס, דאס זאל קיין שום בחור נישט טוהן, ווייל מ'וועט נישט קענען דזשאסטיפייען פאר די פאליס אז די ראש ישיבה האט נישט געלאזט אז מען זאל האבן לייסענס. און כ'האב דאס געזאגט אייביג אין אמעריקע פאר אלע סאטמארע בחורים אויכעט, און זיי האבן אלע געפאלגט. די ישיבה האט נישט געהאט קיין וועג וויאזוי נאכצוקוקן צו מען האט לייסענס צו נישט, נאר אז איינער האט גע'מסר'ט. זיי האבן נישט געקענט אריינגיין אין די מאטאר וועהיקל און באקומען זייערע פרייוועט אינפארמעישן. סא זאג איך ענק דא אויכעט, כאטש איך האב נישט ליב צו זיין אן עזות פנים, נישט פארן סאטמאר רב זכרונו לברכה און נישט פאר אלע רעבעס, אבער יו העוו טו אנדערסטענד, איף יו קענט קאנטראל יור סעלף נאט טו דרייוו, דען ליעוו דעט ישיבה. זאלסט זיכער נישט דרייוון אן א לייסענס, ווייל דאס וועט דיך נישט צוברענגען קיין גוטס. און נאך א זאך, כ'האב געוואלט זאגן אז די מיידל סקולס דארפן דאס אויכעט אדאפטן. די עקסידענט וואס איז געווען אין אריזאנע איז געווען מיט מיידלעך. און נישט מיט יונגלעך, איז במילא זאל מען די זעלבע אדאפטן אויף די מיידל סקולס, און עספעשעלי אויף די טיטשערס וואס זענען נאך מיידלעך, ווען זיי האבן שוין חתונה געהאט איז א קאנטראווערשל אישו, בעלזער רבי זאגט מען טאר נישט און מען זאל ענדערש נעמען דעם חזיר רייז רוז ריז, אבער אז מען האט נישט חתונה געהאט וואס דארף א מיידל האבן לייסענס, אויב זי איז שוין אן הער אוון קען איך גארנישט טון, אבער אויב זי איז א טיטשער אין א סקול, איטס ווערי בעד נוז. די קינדערלעך ווען זיי וועלן צוריקקומען יעצט אין בית יעקב וועלן זיין זייער זייער צומישט, דעי וואדענט נאו וואט היט דעם, וואס איז דא געשעהן און וויאזוי די טיטשערס האבן געדרייווט, מען קען זיי נישט איינרעדן אז א מאן האט זיי געדרייווט ס'איז דאך איסור יחוד, מוז מען דאך מודה זיין דעם אמת אז פרויען האבן געדרייווט. ניין אבער מ'איז מודה זיין דעם אמת, פרעגט זיך א שאלה וואס טייטש א אונזער טיטשער האט געדרייווט? אזוי נישט צניעות'דיג איז זי געווען? איך לייג ארויף דא א פנימיות א נקודה פנימי וויאזוי די רבנים זעען אויס, וואס א רב טאלענער רבי ער איז מסביר וואסערע א לאו לייפס די רבנים זענען, ומי כמוהו מורה ער איז דאך אויך א רב ווייסט ער דאך ער איז א רבי און יעצט הערטס אים אויס ענד אינדזשוי יורסעלווס.
מענטשן האבן פארלוירן די בושה. פארלוירן די בושה. ס'איז דא די בלעטער וואס דארפן ארויסדרוקן פארשידענע בילדער פון רעבעס מיט אדמורים מיט רבנים, די וואס גייען מיטן סיסטעם פון לא פירסמת לא עשית, דערציילן זיי די מענטשן וואס זענען ממונה אויף די בלעטער אז זיי קריגן די טעלעפאנען פון די גבאים הראשיים פון אותו אדמו"ר, און אמאל מאכט זיך אז דער גבאי פונקט נישטא, קלינגט דער רבי און ער זאגט אז ער איז די גבאי, פארשטייט זיך משנה מפני השלום, און זיי ווייסן נישט שוין וואס הארט עס אים, זאגט מען אים זאלסט וויסן זיין אז ס'איז דא אין דעם דרײַ סארטן בילדער, ס'איז דא א בילד א בי, א קליין בילד מיט נאך אסאך, דאס איז א ענין פון כך וכך, ווייטער איז דא א בילד וואס איז דארטן אפגעטיילט מיט נאך צוויי רבנים רעבעס, דאס קאסט שוין מער. טאמער די ווילסט אבער א בילד איבער אינגאנצן ווייל ער האט קיין עין הרע גרויס פנים ווייל ער עסט ווי א פערד דארף ער האבן א גרויס א גרויס בילד מיטן גרויס פנים וויזט דעם פנים אויפן גאנצן בלאט דארפסטו צאלן אזויפיל וויפיל מען דארף צאלן צו קויפן א האלבע דירה אין ירושלים און ער צאלט און ער צאלט. נישט בלויז וואס ער צאלט, נאר מען זאגט מיר אז ס'איז שוין דא היינט פיר סארטן אזעלעכע דא אין ארץ ישראל, אין אמעריקע איז דא פֿופֿצן. ווער האלט עס אויס? די קאסטומערס, די קליענטן, זיי האלטן עס אויס. זיי האלטן אין איין צאלן און זיי שרייען געוואלד, איך מאך שבע ברכות, זע, זאָגט ער, זאָל זײַן דאָרטן כך וכך בילדער. ער באַשטעלט װיפֿל בילדער ער װײס, װאָס אַ בילדער ער װיל, און ער שרײַט געװאַלד, איך װיל זײַן מפֿורסם! ביסט דאָך אַזאַ סאָרט, איך בעט דיך איבער, אַזױ װײַט פֿון עולם-החכמה, די מענטשן, װאָס קוקן אַרײַן אין די בילדער, מײנסטו, אַז זײ רעספּעקטירן דיר, אַז דו ביסט דאָרטן, אין דעם גן-החיות, אין צװישן אַזױפֿיל קענגערוס? ב. מען קען שוין נישט קוקן, די אויג קען שוין נישט פארנעמען אזויפיל רעבעס, און יעדע רבי דארף דאך גיין מיט אן אנדערע סארט פידזשאמע, און יעדער איינער מיט אן אנדער, און דער דער שטריימל דארף זיין צו אזוי צו אזוי עס זאל זיין אויסקוקן, יענער ווערט שוין פארבלאנדזשעט פון אזויפיל רעבעס. טיפש דו וואס לייגסט אריין געלט אין א זאך. קיין כבוד קומט נישט ארויס דערפון, גיי רעדן, ער פארשטייט עס נישט, ער קען דאס נישט פארשטיין, ס'איז געווארן אזא וועלט, טאמער דו האסט געטון א זאך שלא בפרסום, האסטו גארנישט געטון, גארנישט אויפגעטון. רבותי, האטס מיר אלע א פרייליכן און א ליכטיגן שבת.